א גוטן ערב שבת קודש פרשת נשא און אין ארץ ישראל איז שוין בהעלותך, א גוטן מוצאי שבועות. כ'האב געוואלט זאגן ברעיקינג ניוז, ס'איז זייער וויכטיג מ'זאל רעדן דערפון, עטס ווייסט יענקי דאסקאל דער חזיר ער האט אויסגעלעקט א נקבה א זעכצן יעריגע, פוי דו חזיר דו גרויל. דאס איז אלץ א חוץ וואס דו האסט געשטופט אחור וקדם. עניוועי, מען האט געהאלטן אין איין אפשטופן, יעצט ב' בהעלותך און ב' בהעלותך אין חוץ לארץ גייט אין קינגס קאונטי סופרים קאורט קרימינאל טערם, איז יענקי דאסקאל גייט באקומען זיין דעי אין קאורט, קען זיין ער וועט עס אפשטופן נאכאמאל, דעט דאזענט מעיק א דיפערענס, עס קאסט יעדעס מאל קאסט די לויער געלט אויכעט, יעצט דאס איז ווייל דזשאדזש מילער איז א באקאנטער צו אונז. די נומבער פון קאורט איז טעפ TAP וואן. עניוועי, און מ'גייט גיין פאר טרייעל, על כל פנים צו סעלעקטן דזשורי, און ס'גייט זיין די סיקסט סעווענטינט טווענטי ניינטין, פארשטייסט? ס'גוט, ער גייט זיך אויסלערנען, איך בעט זייער שטארק אז יעדער זאל קומען, מ'זאל אפגעבן כבוד פארן חזיר, און יעדער זאל אים נאנט קוקן אין מויל, נישט זאגן גארנישט, טשעפעטס אים נישט, קוקטס אים אין מויל צו ער האט שנארצן, וויאזוי ער האט אריינגעלייגט זיינע שנארצן אין א מיידל'ס וועדזשיינע, א בלוטיגע וועדזשיינע, ס'איז דאך א נדה. פוי יוי ווען מען פארלירט דעם שכל. עניוועי, ס'האט געדארפט זיין שוין אפאר מאל, עיפריל די פארט האט עס געדארפט זיין, מען האט עס אדזשורנד, און ס'איז דא א טעמפערערי ארדער אוו פראטעקשאן אישוד, און ער האט אראפגעלייגט בעיל, און מען קאנטיניוט די בעיל, סאו ווער ס'וויל גיין מיטהאלטן מיט דעם זאל וויסן אזוי, מען נעמט דעם באס סיקסטי טו, מען פארט בערך צען מינוט, און מען קומט אן דארט. אויף ביים קאורט, מען זעהט עס אויף די רעכטע זייט, מען זאל זאגן דעם דרייווער מען וויל אראפגיין ביי קרימינעל קאורט און מען גייט אראפ. די וואס זיי קומען פון בארא פארק זאלן פארן אדער מיטן די טרעין אדער מיטן עף טרעין און זיי זאלן טשענדזשען ביי פעסיפיק סטריט, דארט וועלן זיי טרעפן א אר טרעין און דער אר טרעין זאל זיי פארן ביזן אנקומען צו דזשעי סטריט, און אין דזשעי סטריט זאלן זיי ארויף גיין אויבן און זאלן וואקן ביזן אנדערן עק בלאק און דארט וועלן זיי טרעפן דעם קארט. ענד מעיק שור עווריבאדי איז דעיר אפצוגעבן כבוד פאר אזא מענטש וואס האט אזויפיל יארן געטוהן געגנבעט ביי אונז און ארויסגעווארפן טענענטס ווייל ער איז געווען אין די שומרים ער האט אזויפיל רשעות און גניבה געטוהן אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן סא לאמיר אים כאטש געבן דעם כבוד ער קומט דאך מיט זיין ווייב און מיט זיינע טעכטער און זיי כאפן פיקטשערס פון נחום ראזענבערג ווייל זיי מיינען איך שעם מיך, איך שעם מיך נישט. יענקי דאסקאל, דו חזיר וואס דו ביסט, איך שעם מיך נישט. איך האב דאס צו זאגן גרויס נייעס. איך האב שוין אפילו אנגעדרייט אז דאס מיידל וואס איז איינגעשטאנען ביי דיר זאל אויך קומען טעסטיפייען. ווייל דו האסט געוואוסט, איך האב דיך אפגעקאלט, און כ'האב דיר געזאגט אז מ'איז זי בועל, דער אינגערמאן טוט מיט איר מנהג הפקר. נישט דו. איך וויל עס קלאר מאכן. דו, זי האט נישט געזאגט אז דו האסט איר געטאטשט. דו האסט נישט געטאטשט קיין רוסישע. די רוסישע בלוט האסטו נישט ליב. אבער איך האב דיר געזאגט אז די מיידל וויינט. זי איז א רוסישע, זי האט צו מיר גערעדט אויף רוסיש, איך האב איר געקענט פון שוואביש'ס מוסד, זי האט געוויינט ווי א בעיבי, זי האט געוויינט, זי האט געזאגט איך קען נישט האלטן די הענט ביי זיך, און איך וויל אז זי זאל אויך קומען יעצט טעסטיפייען, זארג דיך נישט יענקי, יו סטיל העוו א לאנג וועי טו גאו, דאנט ווארי, מען הייבט אן מיט סעקס יו נעווער ענד, כל באיה לא ישובון. און אז דו ביסט אזא פארשאלטענע דרעקישע חזיר וואס האסטו געדארפט רודפ'ן אנדערע מענטשן? וואס האסטו געדארפט צוגנב'ענען מענטשן וואס האבן געהאט ליעסעס מיט אפארטמענטס מיט אלעס? אלעס גייט ארויסקומען! אוי יענקי דאסקאל נודה און נהלל און הלל אזוי ווי נחמיה וועבערמאן. ס'איז אזא שמוציגע קאמיוניטי ווי אונז וואוינען, ס'איז. ממש אנבעליוועבל, נישט צום גלייבן. כ'האב נאך געוואלט זאגן אז יעדער פאר מען גייט צו א געריכט זוכט מען דאך זכותים, אבער כ'וואלט זאגן יענקי דאסקאל כ'האף די גרויסע זכותים, דו וועסט נעמען דעם פישטי חזיר רבי, וועסט אים אהער ברענגען אויף אמעריקע, וועסט אים אריין ברענגען אין קאורט, און וועסט נעמען דיינע פאר קעדילעקס קיין עין הרע שיינע ביוטיפול מיידלעך, מיט די לאנגע לאנגע שייטלעך ביז אראפ. פארשטייסט? און זיי זאלן אריין קומען אין קאורט און זיי זאלן זאגן פארן דזשאדזש אז פליז געב אים א חנינה, טריי טו יו נאו לוק אוועי סערטען טינגס. און יעצט וועסט פארשטיין אויכעט פארוואס באבובער רב האט געזאגט א גאנצע אריכות וועגן שייטלען אז מ'זאל נישט גיין מיט די לאנגע שייטלען מיט די האר, יעצט כאפ איך פארוואס. כ'האב ארויף געלייגט א פיקטשער פון די מיידל וואס יענקי האט געטאטשט, זי האט זייער א לאנג שייטל, כ'מיין ס'איז מסתמא אייגענע האר באט איטס ווערי ווערי לאנג, סאו כ'וויל דיר זאגן יענקי, רוף דעם פישטי רבי און מאך נאכאמאל אין בארא פארק אזא הדלקה פאר רב שמעון בן יוחאי, ער ברויך עס זייער וויכטיג פון דיר האבן, און אפשר אזוי אולי ירחם. אידיאטישע לאו לייף די סקאמבעג וואס דו ביסט. כאפט א יונג מיידעלע און הרג'עט זי אפ אויף אייביג. אנבעליוועבל! א מאמע האט זיך דאך געפלאגט מיט דעם קינד, און א טאטע אויכעט. סאו וואס זי וואלט נישט באצאלט פונקטליך דעם רענט האסטו עס געטון? שייגעץ טמא וואס דו ביסט. און נאכדעם איז ער נאך געגאנגען אהן מיט בוקסבוים, און בוקסבוים אשר אנשיל בוקסבוים זיי האבן אפגעקאלט אלע מיידלעך דעם זינט איך בין אוועק פון די מקווה ווייל כ'האב דאך געזען וואס דארט גייט פאר חילול שבת מיט אלע שייגעצעריי און זיי אפגעקאלט און נחום ראזנבערג האט אמאל געבאדערט א מיידל, און די אלע רוסישע מיידלעך האבן זיך אנגענומען און געשריגן ביסט משוגע, די קאנסלער האט געזאגט ער איז אזא צדיק, ווען מיין מאן זאל זיין אזא צדיק ווי ער וואלט איך הנאה געהאט, סוף האט זי גענומען א פרייען, פארוואס? ווייל ס'איז געקומען איינער פון לאנדאן, און ער האט געברענגט מיט א קאר, ער איז געקומען אויף אוקריינע, און ער האט געזאגט פאר די קאנסלער אז ער וויל מיט איר אויסגיין, האט זי געזאגט הער אויס, אויב ס'איז פאר מעריטעל פורפעסעס בין איך מסכים. זאגט ער ניין איך האב שוין א פרוי מיט א קינד, איך האב אריינגערעדט אז איך קום דא מאכן עפעס מצבות אין בראד אין שטאט בראד, אבער איך איך קען נישט נאכאמאל, איך גיי נישט יעצט חתונה האבן איבערלאזן מיין ווייב, האט זי געזאגט דעמאלט זאלסטו פון מיר שטיין זייער ווייט דו חזיר, און וויבאלד זי האט געזען אזאלעכע זאכן האבן זיי אלע געזאגט. די חסידים האבן לויזע הענט, ביי די פרייע געשעהט עס נישט, כ'מיין מען גייט אויס, מען לעקט זיך, מען קישט זיך, אבער יו דאנט גאו אווער טו א וואמען און די כאפסט איר אן און די ווילסט איר בועל זיין, דעטס דעטס דאזענט ווארק לייק דעט, יו העוו טו ווארק איט אפ. סאו עניוועי, דאס איז די מעשה מיט יענקי דאסקאל, און מיט דעם שייגעץ בוקסבוים, און מיט דעם אנדערן שייגעץ פייביש מענדלאוויטש. און פארטיג. כ'וויל ענק זאגן, איינער האט מיר אהיים געברענגט דא עפעס א ביכל פון ריעל עסטעיט אין מאנרא, ס'איז דא דארט עפעס א איד האט פארקויפט דעם לאנד, איך ווייס דער איד פון דער בויער, און ס'טוט זיך מ'בויעט, ס'איז דא צענדליגע שטעט, מ'ווייזט שיינע בתי מדרשים, מ'ווייזט שיינע מקוואות פאר מענער, דער איז איז האב איך געוואלט אנהייבן מעורר צו זיין מיין סאבדזשעקט, וואס איז מיט מקוואות פאר פרויען? וואס טוט זיך אז א פרוי וואס איז דארטן פינף מייל אוועק פון שטעטל, די איז צען מייל, די איז אין דעם ישוב, די איז אין יענעם ישוב, וואס טוט מען ווען זיי דארפן גיין אין מקווה, וואס טוט מען ווען ס'שנייט און ס'איז גליטשיג ווייל ס'איז דאך דא די גרויסע בערג דארט, און ווען עטץ זאלט וועלן אמת'דיג איינהאלטן טהרה ווי עס דארף צו זיין און האבן געהעריגע השגחה אויף ענקערע מקוואות, דארף מען נעמען יעצט פיר אדער פינף רבנים און זאגן הער אויס דאס דארף מיר קאסטן צוויי הונדערט און פופציג טויזנט דאלער, זייער וועידזש מיט די עקספענסעס, און מען זאל דורך גיין די אלע פרויען מקווה'ס, מען זאל אנהייבן צו בויען פרויען מקווה'ס און מען זאל דורך גיין די פרויען מקווה'ס. וואס זעמער אונז הפקר יונגען? זעמער דאך נישט קיין הפקר יונגען. די ערשטע זאך וואס דער הייליגער רבי האט געטון ווען ער האט געבויעט קרית יואל איז ער האט געמאכט די שענסטע פרויען מקווה, און אזוי דארף יעדער טון, און איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, עטץ האלטס אז די ציונים האלטן. אויף משיח. כ'גיי מיך נישט קריגן מיט דעם צו יא צו ניין, איטס נאט מיי ביזנעס אידער, ווייל ווען יא קען איך גארנישט טון און ווען ניין קען איך אויך גארנישט טון. כ'וויל אבער פרעגן א שאלה, די ציונים האלטן אויף, מ'האט יעצט גענומען אין פתח תקווה, פתח תקווה איז א שטאט, ס'איז לעבן בני ברק, ס'איז פון די גרעסטע אידישע שטעט וואס איז דא, שומר תורה מצוות, האט מען גענומען א נייעם מעיאר, ער איז נאכנישט אויף זיין אמט צוויי חדשים, און ער האט שוין געגעבן תקציבים פון צוויי מיט א האלב מיליאן שקל צו בויען פיר נייע מקווה'ס ווייל ער איז אליין געגאנגען וויזיטן די מקווה'ס און ער האט געזעהן אז ס'איז נישט אפ טו פאר, א מקווה דארף מען יעדע צען פופצן יאר טוישן, איך זאג יעדן איך מאך א מקווה ס'איז גוט פון צען ביז פופצן יאר נאכדעם דארף מען בודק זיין ס'חילה מיט אלע אנדערע צרות, סאו כ'וויל פארשטיין איין זאך, די ציונים האלטן אויף משיח'ן זיי זענען די רשעי הדור זיי האבן אומגעברענגט זעקס מיליאן אידן און די אלע זאכן וואס עטץ האטס פארקויפט, ווי זענט עטץ עטץ זאלטס זיין בעסער פון זיי. כ'זעה נישט עס זאל זיין בעסער פון זיי, ס'דא מ'האט יעצט געבויט אזוינפיל שטעט, מיט א קאר ווייס איך נישט שניי אין די ווינטער וויאזוי מיר קענען אנקומען, אבער אפילו ווען ס'איז שבת מיט אלע אנדערע זאכן, יעצט צו גיין נוצן א מענער מקווה פאר פרויען דאס איז די גרעסטע דיסקרעיס וואס ס'איז דא, עטס ווייסטס ירמי' הנביא האט געהאט א זון וואס האט געהייסן בן סירא, וויאזוי איז ער געווען בן סירא, וואס איז דאס בן סירא, וואס איז געווען איז, די רשעי הדור האבן נישט געוואלט ער זאל זאגן שלעכטס אויף אידן. זענען זיי געגאנגען, זיי האבן אים געכאפט אין מקווה, זיי האבן אים מוציא געווען זרע לבטלה מיט די האנט, אריין אין די מקווה אריין, און שוין, איז ער דאך געווען אויס נביא השם, טוט דאך די גרעסטע עבירה, דער אייבערשטער האט געמאכט אז זיין טאכטער זאל גיין אין מקווה דעמאלטס ביינאכט, און אין איר איז אריין די זאמען ס'זאל נישט זיין לבטלה, און ס'איז געבארן א קינד בן סירא. זאגט די גמרא אז בן סירא איז א כשר קינד, אויף דעם האט ר' משה פיינשטיין געבויעט דעם גאנצן היתר אז צו נעמען זאמען פון אן אנדערן, איז נישט קיין איסור, ס'איז נאר דעמאלטס ווען די ביה איז א ביאת איסור, אז מען שטופט אריין דעם פיפיק אין יענעם אין דעם מיידל'ס לאך, דאס איז דער איסור, אבער נעמען זרע, זאמען, און אויספאמפן, און נעמען מיט א מאשין און עס אריינלייגן אין א פרעמדע פרוי, איז נישט קיין שום איסור, דער רבי סאטמארער רב האט געהאלטן אז ס'איז נישט, עס איז געווען גאנצעטע רבנים זענען געווען פארמישט דעמאלטס אין דעם, אבער ר' משה האט געהאלטן אז ס'האט א ראי' פון א גמרא, איז למעשה ער האט געהאט אנדערע זאכן אויך, דאס איז נאר געווען די. די פאנטש ליין איז למעשה דארף מען אונז וויסן איין זאך מען קען נישט שיקן א פרוי אין א מענער מקוה קודם קען זי שוואנגער ווערן נאכדעם ס'דא דרייט זיך ארום א קליפ כ'האב עס נישט ארום געשיקט ווייל דער איז א סאטמארער מנוול און איך בעט סאטמאר זאל נעמען קער זאגן זיי אז דו נעמסט דאך קער זאג איך ניין ניין סקרו יו איך בין אין חרם ס'דא איינער מען זעט ער איז א כ'מיין ער איז א אינגערמאן אפשר איז ער א גרוש גאר מען זעט ווי ער רייבט זיך אויס אין א מקוה און פישט אריין די זאמען אין די מקוה און דאס האב איך געזען אין קליימער אלע יארן יעדער נואף איז געקומען דא אין קליימער און דאס קענסטו זעהן נאך צען מינוט ווען ער האט זיך געשפילט מיט זיך האט אנגעהויבן צו שווימען אזא זאמען ס'איז אזוי ווייס געדעכטיג ווייס מ'זעהט עס אנדערש ווי די קאלער פון די וואסער און ס'האט געשווימען פארשטייסט וואס דא טוט זיך ווי קען מען שיקן אין א פרוי א פרוי אין א מענער מקוה אונז זעמער דאך אן עם קדוש אונז ווייס מען דאך למשפחותם לבית אבותם דאס טאר מען נישט צולאזן מיט קיין שום אומשטאנד. גייט נישט. סאו יעצט לאמיך זעהן ווי די גרויסע אינוועסטערס מיט די הונדערט מיליאן דאלער וואס האבן אפגעקויפט די לאנד פון דעם בויער ווי זענט עטס רבותי אז זיך צושטעלן אביסל פאר טהרת המשפחה פאר טהרת ישראל איך האב זיי געזאגט אין ארץ ישראל האב איך זיי געזאגט און איך פאר יעצט צוריק אם ירצה השם דארט זיי ווילן אז איך זאל זיי ווייזן זאכן איך האב זיי געוויזן אזויפיל שיינע אינטערעסאנטע זאכן הלכה'דיג ווייניג, וואס ס'מאכט די זאך טויזנט מאל מער מהודר, האבן זיי מיר געזאגט זיי ווילן איך זאל קומען דא יעצט, כ'וועל זיצן דארט אפאר חדשים, כ'האב נאך פאריאר אויך געזעסן א גאנצן ווינטער און פאר צוויי יאר אויך, און איך זאל זיי אויסלערנען אלעס, און זיי האבן גענומען נאוטס, מ'האט שוין ארויסגעמאכט אפילו א שטיקל חיבור פון דעם, ווי איז מ'זאל נעמען איינעם וואס ער קען, און נישט אזא געצל בערקאוויטש, געצל בערקאוויטש איז נישט ווערד א דרעק איז ער, איך האב געמאכט די מקווה פאר די בני יואל, איז איינע פון די זאכן וואס ר' משה מרדכי האט דעמאלטס געוואלט איז מאכן. כשר'ע מילך, זאג איך אים, ס'איז דאך דא, זאגט ער, ביסט משוגע, ס'איז דא, קום וועסטו זען, דערפאר מען זאגט אז געצל איז קיינמאל נישט דארט געווען, נאר פרידמאן דער ביזנעס מאן, ער איז דארט, חוץ פרידמאן איז קיינער נישט דא, האב איך געזאגט, אויב אזוי ביסטו גערעכט, דארפסטו מאכן, געצל איז א פארפוילטער יונג, ער טוט גארנישט וואס ער דארף נישט צו טון, און וואס ער דארף צו טון האף איך אז ער טוט בשלימות, איך ווייס איך נישט, ווייל איך בין נישט קיין קרית יואל'ער, און ער האט אויכעט אונטערגעשריבן אויף מיר, דאס האט ער אויכעט געהאלטן אז דאס דארף ער טון, דער פערד וואס ער. איז און כ'האב אנגעקאלט. זאגט ער ס'איז סיגניטשער אן פייל. אויב אזוי די גאנצער הכשר ווערט א זעץ אין דער ערד איז די פלייש פאבריק וואס מען שעכט אויף זיין נאמען אויך א סיגניטשער אן פייל. דאס איז וואס ער כאפט נישט איז למעשה אונז דארף מען זייער שטארק אבאכט געבן וועגן די אלע מקוואות אז ס'זאל זיין א פרוי מקווה'ס געהאלטן אזוי ווי ס'איז דא דער עירוב ס'איז דא מ'פארט ארום מיט א טראק און מ'פארט און מ'קומט מ'דארף נעמען ערנסטע מענטשן נישט יעצט נעמט זיך חיים קלמן זאגט ער האט אים אויסגעלערנט יענער האט יענעם אויסגעלערנט זיי קענען נישט קיין הלכות מקוואות מ'דארף נעמען זעצן זיך לערנען יעצט מיט אינגעלייט א האלב יאר הלכות מקוואות נאכדעם זאל מען קומען זאגן שיעורים. ווי איך האב געזאגט שיעורים אין ארץ ישראל אין עטליכע כוללים אלע זענען געווארן מורה הוראה'ס איינער האט באקומען אונטער זיך אין תל אביב אכט מקווה'ס מיט א געהעריגן וועד ס'האלט דארטן אז פון די שיעורים איז דא פערציג מקוואות וואס האבן אן ערנסטן הכשר פערציג פאר זירא און איך פאר יעצט צוריק ווייטער זאגן מ'האט שוין געמאכט יעצט א ספעשל כולל אז מ'זאל ארויסשיקן אויף חוץ לארץ אויך ווייל איך האב זיי געזאגט אין חוץ לארץ זענען אלע מקוואות פסול אפילו אין גאנץ אמעריקע איך קען נישט א מקווה כמעט וואס ווערט אנגעפילט דורך א איד, די דזשעניטער קומט אינדערפרי און ער קלינט, און אמאל איז עס אסאך שיקסע, און זי פילט אן די מקווה אויך, ווער האט עס אויסגעטריקנט, דער אייבערשטער איז אראפגעקומען, וירד ה' לראות את המגדל אשר בנו, ס'איז לצנות, מען דארף מאכן א געהעריגע ועד המקוואות, און מען זאל נעמען די אינגעלייט זיי גוט אויסלערנען, און זיי זאלן זיין מינוט מען, אפילו מען ברויך זיי צוועלעווע ביינאכט, עטץ ווייסט ווען מען פילט אן אין תל אביב די מקווה, די האט מיר געזאגט דער משגיח. דער רב, ער זאגט צוועלעווע ביינאכט פילט מען אן די מקווה, פרעג איך אים פארוואס, זאגט ער ווייל טאמער מאכט זיך עפעס א שאלה, אדער ס'מאכט זיך אז די סטיעם ארבעט נישט, אדער ס'מאכט זיך אן אנדערע פראבלעם אין די מקווה, ווען וועסט עס גיין פיקסן, ווען צוויי נאכמיטאג וועסטו געוואויר ווערן דו האסט א פראבלעם ביסט אויף צרות, פילט מען עס אן ביינאכט נאכדעם ווען די לעצטע פרוי גייט אוועק, ער פארט ארום מיט א קאר, אכט מקוואות, מ'דרייווט אים ארום, טריקענט עס אויס און פילט עס אן, די אלע זאכן דארפן געטוהן ווערן, ווער טוט די אלע זאכן? עניוועי. בפרט נאך ס'וועט זיין אין אלע דערפעלעך דארטן וועט זיין שטעטעלעך, קודם וועט עס אויפלעבן גאנץ הלכות טהרה, ווייל וויאזוי ס'האט אויסגעזען ביז יעצט ווייסט מען דאך אונז אלע, און נאכדעם וועט עס מאכן נאך א זאך, ס'וועט מאכן אז כלל ישראל וועט ווערן געבוירן בקדושה ובטהרה, די רבונו של עולם וועט האבן א טשענס צו שיקן משיח'ן, ווייל די רמב"ם זאגט ס'איז א ילוד אשה, נו וויאזוי קען דער אייבערשטער שיקן אונז משיח'ן אז ס'איז נישט דא קיין כשר'ע מקווה, זיין באבע און זיין מאמע וועט נישט וועלן גיין אין די מקווה, כ'האב געזען פונעם הייליגן בעלזער רב. רעד דארט ארום וועגן א קוואל נישט א קוואל, זאגט דער בעלזער רב אז ס'דא נשמות וואס זיי ווילן נישט אראפקומען נאר אין א כשר'ע מקווה לכל הדעות, וועגן דעם איז דא אסאך פרויען וואס האבן נישט קיין קינדער און ווען מען גייט אין א קוואל מקווה ווערט מען געהאלפן, אונזער הייליגער רבי פלעגט שיקן מענטשן אויף מאנטריאל ווייל דארט איז דא קוועלער, און די רעבעצן האט אמאל געפרעגט רבי פארוואס קומסטו נישט, זאגט ער איך האב נישט קיין צייט איך בין טרוד מיטן ציבור, פארשטייסט וואס דא גייט פאר, איז א קוואל איז א מורא'דיגע זאך, און. טאמער קען מען נישט האבן קיין קוואל זאל מען גיין אין א כשר'ע מקווה, דאס איז אויך א מורא'דיגע זאך. מען דארף שטעלן געהעריג א ועד מיט מענטשן וואס זיי פארשטייען צו דעם, ס'איז דא אסאך וואס זיי פארשטייען, כ'ווייס נישט וויפיל זיי פארשטייען אבער זיי קען קומען נישט אן, ר' חיים קלמן איז געווארן א דיין איז ער געווארן, א מו"צ'ל, ער קומט שוין נישט אן, ער געט שוין אינסטראקשענס, ער האט שוין שלוחים וועם ער שיקט, דאס איז א דזשאוק. וואלט איינער געלאזט מאכן א הארט אופען הארט אפערעישן דורך עפעס א שליח? דאס איז דאך ערגער ווי א אופען הארט אפערעישן, דאס איז די עקזיסטענס פון דעם איד עד סוף כל הדורות. און די זעלבע איז די אלע זאכן. ס'איז דא דער דער ירמי' כ"ץ איז שוין צו ביזי ער האט אן אייגענעם כולל. די אלע וואס איך האב אויס איך האב זיי צוגעלערנט נע זיי זענען שוין צו ביזי היינט נעמען זיי דעם שיק אינגל יענעם שיק אינגל און מען זעט פיקטשערס ווי זיי שטייען ביים גיסן נישט די רבנים די שיק אינגלעך דיס איז אלל דעדלי ראנג. כ'פארשטיי נישט וויאזוי כלל ישראל איז אזוי ביליג געפאלן די צוויי וויכטיגסטע זאכן די שחיטה מיט מקוואות דאס איז די וויכטיגסטע זאכן אויף דעם איז נישטא גארנישט געצל זאגט סיגניטשער אן פייל א אויסגעפליקטער הינט נוח האט מ'האט געזען ווי א לעבעדיג הינדל פארט דורך אויפן שטריק און איינער צוגעשטעלט האט מען נוח געהייסן מ'זאל אים ארויסווארפן ווייל קיינער טאר דאס נישט אפשטעלן נאר נוח פארשטייסט איך געדענק ווען ער איז געווען גבאי ביים רעבן איז געווען א הויז בחור א פוסטע שטריק, כ'האב קיינמאל נישט געגלייבט ער זאל אפילו זיין א שוחט. דאס איז מיט וועם אונז באנוצט מיר זיך. איז דער אמת איז, איך זאג אייביג אזוי, עטס ווילטס אויסשפילן דעם אייבערשטן, שפילטס אים אויס, באט שפילט דיך נישט אויס. די הונדערט טויזנט דאלער וואס קאסט הכשר געלט, לייג עס צוריק אריין אין דיין טאש, דארפסט עס נישט געבן פארן עולם, פוט איט אוועי, וועסט ווערן א מיליאנער, אזוי האט דאך מילמארט געטון. איז ממילא אויב דו ווילסט אויסשפילן, שפיל נישט אויס דעם באשעפער, דאנט וועיסט מאני פאר נאטינג, ווייל אז ס'איז נישט כשר, וועט עס נישט זיין כשר. און דאס דארף מען יעצט זען זייער שטארק צו ארבעטן, דינגען אזא ווען, צו קויפן א ווען, ארומפארן פון איין מקווה צו די צווייטע, יעדן טאג מוז יעדע מקווה ווערן דורכגעקוקט, יעדן טאג, און טאמער נישט טאר זיך א פרוי דארט נישט טובל'ן. ס'איז מורא'דיג וויכטיג, און איך וויל ענק זאגן איין זאך, אונזער הצלחה נאר אז אונז האלט מיר די תורה, אז אונז וועמיר נישט האבן קיין כשר'ע מקוואות און אונז וועמיר נישט האבן קיין כשר'ע פלייש, זאגט דער אייבערשטער מה הנאה יש לי, דאס איז א לשון א. פרי רש"י ברענגט עס, דער אייבערשטער זאגט הרי אתם כנבוכדנצר וחבריו, מה הנאה יש לי בכם, אונז רעד מיר זיך איין, אתה בחרתנו מכל העמים, מ'האט עס געזינגען, יא, אתה בחרתנו, דער אייבערשטער זאגט מה הנאה יש לי בכם, איך האב פון ענק גארנישט, אז עטס טוטס נישט וואס איך הייס, האב איך מיט ענק גארנישט איינגעלייגט.

געשמאצטע קליידער, און מ'זאל מאכן א גרופע, איך געהער צו די גרופע, דו געהערסט צו יענע גרופע, און מ'זאל האבן א קאנטראל ווער ס'גייט אין מקווה און ווער נישט. יעצט איך גיי נישט זאגן אז די פרוי איז נישט געגאנגען חלילה אין מקווה, נאר ס'שטייט דאך אזוי אז ביי דריי זאכן שטארבן פרויען, זענען נישט נזהר בחלה, נידה און הדלקת הנר. יעצט, נידה איז איסורי כריתות, ס'איז זייער זייער הארב, נעמט דער אייבערשטער דודי ירד לגנו, קומט אראפ אין זיין גארטן און ער נעמט א א גוטן פרוכט, אבער ס'איז א ביטערע אומגליק רבותי, ס'האט מיר אלץ באהאלטן דעם אמת, וועגן דעם בין איך אזוי ברוגז אויף די רבנים מיט איצעלע פימפ, אז אלץ איז די פרויען געפלאצטע קליידער, יעצט איצעלע פימפ זיצט דארטן אין קראנקן הויז, האט מען ארויסגעגעבן בריוון פון אמאליגע רבנים אז די געפלאצטע קליידער, דו ווייסט ווען דו טייטשסט דאס איבער אויף ענגליש איז עס ארגער ווי מיין האטליין גרעפיק, נאר וואס איצעלע פימפ האט געמעקט.

וואויל ערליכע אידישע טאכטער, זיי האבן איר אריינגעכאפט און ס'האלט דארטן וואס זי האט נישט גענומען א גט פון איר מאן און זי גייט ארום מיט גוים, און זי איז נישט די איינציגע, כ'האב באקומען א מעסעדזש פון דארטן אז ס'איז דא דארטן גאנץ אסאך היימישע קינדער, אז מ'געט גארנישט פארן עולם זוכט דער עולם ערגעץ אין די פרעמד, מ'האט געוואלט מאכן על טהרת הקודש א שיינעם קומזיץ און קומען די רבנים האבן זיי געזאגט מ'טאר נישט, כ'האב באקומען יעצט א מעסעדזש פון איינער וואס ער איז אין די פאליטיקעל פיעלד פון לעיקוואד. זאגט ער נחום, זיי האבן זיך אליין אונטערגעברענגט אבער דו האסט עס צוגעהאלפן מיט דיין האטליין, דער עולם האלט היינט פון א רב א גארנישט א טויטע מייזל, מען וויל נישט הערן פון זיי, מען וועט נאך אויפהערן פרעגן שאלות אויף הלכות נידה אויכעט, איך ארבעט יעצט אז מען זאל האבן פרויען זאלן אנהייבן צו פסק'ענען, די רבנים האבן נישט געוואלט, איך האב זיי אין בוידעם, איך האב נישט מיט רבנים גארנישט, ביי מיר איז דער ווארט רבנים דאס ארגסטע ניבול פה, איז למעשה מען דארף אנהייבן צו מאכן גרופעס, גרויסע חסידות'ער האבן אזאלכע גרופעס, איינער נעמט קער אויף צען, אויף צוואנציג, אויף דרייסיג, א פרוי זאל האבן וועם. צו פרעגן, ס'איז דאך פארלוירן דער מאן דאך א פוסטע שטריק, נישט געפענט קיין גמרא אין די ישיבה, מען דארף אנהייבן צאמצונעמען דעם עולם נישט לאזן צו צופאלן, ווייל ווען נישט איז דא זייער אסאך שמוציגע פלעצער ווי מ'זאל אנקומען, און דאס איז שוין אנעם אינטערנעט, צו איין פרענד זאגט פאר די צווייטע, זיי האבן שבתון'ס און זיי רעדן דארט צאם על השם ועל משיחו, און זיי גייען אהיים פון דארטן, הערן זיי אויף צו האלטן טהרת המשפחה, זיי הערן אויף צו האלטן אידישקייט, זיי הערן אויף צו האלטן שבת, איך קען א פרוי וואס האט אנגעפירט עטליכע קינדער יעצט, עניוועי, ס'איז נאך דא אסאך ארבעט צו. טון. יעצט כ'האב א גרויס הנאה, די סאקמערע בהמות מיינען דאך אז זיי קענען טון וואס זיי ווילן. ווען איך האב מיך געשלאגן מיט זיי פופצן יאר צוריק, האבן זיי מיר געשריבן סטראשע בריוון, איך האב יעדן בריוו, כ'האב אלעס איבערגעגעבן דעמאלטס פאר די הייעסט אטאריטיס אין די גאווערמענט אגענסט העיט קריים. יעצט האבן זיי געשריבן א בריוו פארן עירוב, זיי ווייסן אז איך בין נישט. מקפיד אז מען זאל טראגן אויפן עירוב און זיי סטראשענען שרייבן א פערזענטליכן בריוו צו מיר אויסגעטייפט און איך האב נישט געענטפערט דערויף איך האב עס געטראגן דארט ווי מען דארף און יעצט איז דא א מוראדיגע אינוועסטיגעישן באט זיי מוזן זיך אויסלערנען איין זאך זיי זענען נישט באלעבאס נישט אויף ווילימסבורג נישט אויף ניו יארק און נישט אויף יונייטעד סטעיטס זיי זענען בסך הכל קינדער פון רעפיודזשיס וואס מען האט זיי געגעבן וועלפעיר זאלן קענען אנהייבן א לעבן זיי שוד אלוועיס רימעמבער דעט אנגעהויבן צו סטראשענען אויב איך וועל גיין איך האב עס גראד איבערגעגעבן פאר די גאווערמענט און איך האב זיי דעמאלטס געזאגט איך וויל האבן דעטעקטיווס זאלן קומען פארן די גאנצע צייט ווייל אויב ס'וועט זיין העיט קריימס מיט זיך שלאגן איי וויל האלד יו רעספאנסיבעל ווייל משה דוד נידריקמאן האט שוין געזאגט אז די פאליס איז מיט אונז אזוי שרייבט ער דארטן איך האב עס געהערט דעמאלטס אויך אז ער האט געזאגט צו ער האט געזאגט צו נישט ווייס איך נישט ס'איז שוין נישט וויכטיג ס'פונקט ווי די רבי האט געזאגט ס'טאר נישט זיין קיין עירוב און ער האט אונטערגעשריבן צוויי בריוון דא אז די רבי האט געהייסן מ'זאל מאכן אן עירוב. סאו כ'האב הנאה אז ס'איז געשריבן. יעצט גייט זיין אן אינוועסטיגעישן. ס'קומט פון א פאוסט אפיס באקס, ס'קומט פון אלע. ס'איז מסתם פאלש אבער ס'איז גארנישט, די גאווערמענט קען דאס וויסן אין צוויי מינוט. און די נעקסטע זאך וואס איך ארבעט איז סיוויל דיפענס, כ'האב עס אפגעקאלט צען מאל. ס'פאלן אראפ די אלע פאוסטערס, מענטשן גליטשן זיך אויס. אז ס'איז נאס גליטשט מען. אונז זעמיר נישט מחויב צו ליידן. יעצט ווילסט מאך ספעשל פאוסטערס און מאך זיכער עטס נעמטס עס אראפ נאכדעם. ס'נישט דא אנהענגען חזיריי, מ'געט א שמיר אן די גאנצע שטאט, ווער סענדט עס, וואס, וואו.

אינטערעסאנט די אלע שטותים חינוך מוז זיין סעגריגעיטעד פון די אלע פאליטיקס. ס'איז שוין דורך ברוך השם דער הייליגער יום טוב שבועות, מ'האט שוין מקבל געווען די תורה, די גאנצע וועלט איז אנדערש געווארן נאכדעם וואס דער אייבערשטער האט געגעבן די תורה, ברוך השם יעדער האט דעם רעכט און די מעגליכקייט מקבל צו זיין די תורה. כ'האב געוואלט זאגן, אין ארץ ישראל איז געווען יעצט א אסיפה פון דרייסיג רבנים ספרדים, חסידישע, ליטווישע און אשכנזישע, און מ'האט גערעדט ווידער פון ובערת הרע מקרבך, די רבנים האבן זיך אריינגעשטעלט אין די מלחמה פעיס טו פעיס מיט די חזירים, דעטס איט. יעצט איך וויל מסביר זיין, ס'איז דא א קהילה קדושה וואס הייסט סאטמער, ס'איז איין שטיק סמך מם א סטרא אחרא, גניבות, זנות, מ'האט מאלעסטעד קינדער, ס'איז געווען די גרעסטע שמוץ וואס ס'איז דא, ס'הייסט סאטמער,

כליה, ער האט אויסגענוצט די גאנצע הארעוואניע פון דברי יואל און האט עס אראפגעפלאשט אין טוילעט, צו בעקן דעם חזיר ברוך מרדכי'ן, איך האב זיך דא פארגעגאנגען, אזא שמוץ איז דא געווען אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן, מ'האט געוואלט בעקן א יחיד, האט מען גענומען די גאנצע תורה און קדושה און אלע הארעוואניע פונעם רעבן און מ'האט עס אריינגעלייגט אין איין ברוך מרדכי'ס פופיק אריין, דאס איז דא געווען, און ברוך השם זיי האבן נישט מצליח געווען, וויאזוי? נאר ווייל דער אייבערשטער האט צוגעהאלפן, אבער בעיסיקלי דאס איז געווארן, סאטמאר איז געווארן א ביזנעס פאר אפאר פרייוועט מענטשן, זאליקא האט זיך זיין בוי פרענד, ווערצבערגער האט מיר זיין אויבן אן, און אהרניקא האט אויך אין זיין מקווה, זיין טאטנס מקווה אין סיגעט אויף יוז סטריט, האט יעדער געוויסט מען טאר דארט נישט גיין ווייל אהרן האט געכאפט דארט פיש, סאו דא איז געווען א חרבן וואס די וועלט האט דאס נישט געזען, ס'האט געדויערט יארן ביז איך בין ארום געפארן, כ'האב מעורר געווען די וועלט, כ'האב אויפגעשאקלט די וועלט, אנדערע מענטשן האבן עס אויך געטון, מ'האט געזען ס'איז דא איבער צוויי הונדערט זעלבסמארד, בקיצור ווי מ'זאגט, די קדחת האט אויך שוין גענומען אן אבער איך האלט עס אינמיטן פארשרייבן די אלע זאכן, עס גייט ווערן פארשריבן בטוב טעם ודעת, ווייל איך וויל אז די דורות הבאים זאלן וויסן קודם אז מען דארף זיך שלאגן אויב מען זעט א פירצה, מען דארף נישט מורא האבן פאר קיינעם, סאקמער קאקמער זיי האבן מיך געסטראשעט, דער פישער דער וואס פארקויפט דארטן די פיש, דאס איז אויך ברוך מרדכי'ס א שוואגער צו א משפחה איך ווייס נישט פונקטליך, דער שניצלער. ער גייט מיר גיסן בליעטש אין די אויגן פארוואס? ווייל ס'איז דא א מעשה מיט א דעלי פיפטי טו וואס גייט יעצט ארויסקומען, איטס גאנע סורפעס, א סטארי מיט א דעלי פיפטי טו און מען האט אָנגעהאקט א סייקאלעדזשיסט, וואטש און זי, זיי האבן געוואלט דאס באהאלטן, דעי קענט הייד איט, איטס אלל אוט דער נאו, חוצפה וואס זיי האבן געוואלט, געוואלט בעקן יעדן פארקאקטן חזיר, זענען זיי געגאנגען זיי האבן אפגעהארגעט מענטשן און געטון וואס זיי האבן געוואלט, א יצחק לבון א יצחק שטערן רעדט חזיריש מיט בחורים, כ'האב פארפירט די הנהלה זאלן אים ארויסווארפן, יעצט גייט ער מיט מיר זיך שלאגן. קענסט דיך מיט מיר נישט שלאגן, איך בין נאר א פאוסט באקס, כ'האב דיר שוין אמאל געזאגט. כ'האב געלערנט אין ארץ ישראל, דעמאלטס איז געווען די נטורי קרתא, פרעגט מיך א טעקסי דרייווער, פארוואס קען די מדינה נישט אומברענגען די מענטשן? האט געמיינט אז ס'איז א מיליאן מענטשן, זאג איך ס'איז גארנישט, ס'איז צען משוגעים וואס זיצן אין ירושלים און זיי שיקן ארויס פאשקווילן יעדע וואך, צען משוגעים וואס זיצן אין ירושלים און זיי שיקן ארויס פאשקווילן יעדע וואך, פרעגט ער מיך פארוואס קען זיי די מדינה נישט אונטערברענגען, זאג איך ווייל ס'איז נישט קיין גוף, ס'איז גארנישט א פאוסט אפיס באקס אין ירושלים, נאר קעמפעינען א פאוסט אפיס באקס, דעטס אלל איט איז. פארשטייסט? יעדער גייט זיך נעמען שלאגן פאר אידישקייט יעדער און יעדער מיינט אידישקייט פרעג יצחק שטערן ער מיינט אידישקייט ער האט אפגעפירט אזויפיל בחורים פון וועג ער מאכט בחורים אויסשפאנען מיט די טאטעס זאגן זענען נישט מסכים און ער זאגט איך בין באלעבאס און איך בעט סאטמאר זאלן אים ארויסווארפן ווייל ער גייט האבן אזא סוף ווי אלע אנדערע עניוועי איז ברוך השם אונז זעמיר סאלדאטן פארן אייבערשטן נישט פאר משה טעראריסט פרידמאן און נישט פאר משה דעם ברך משה און אפילו נישט פאר די גאנצע שיטה קדושה וואס אלע חסידים און ידידים האבן געבויגן דעם רבינ'ס שיטה אז זיי זאלן האבן אן אפענעם פופיק אריינצושטופן אין קינדער און וויר נאט אינטערעסטעד ענימאר. דער רבי האט געהאלטן אז ס'טאר נישט זיין קיין עירוב און דער עירוב איז א פסל'ער עירוב, נאר ער האט געלאזט אז מ'זאל מאכן קידוש סוכות און ס'איז געפאלן שבת און ער האט געשריבן א בריוו אז ער געט פאר הרב אשר אנשל קרויס געלט אז ער זאל גיין מאכן אן עירוב און ער האט געשריבן פאר אודווארער רב אבער זיי ווילן מכחיש זיין סדרי בראשית. ס'איז דא. ס'איז דא איינער ער הייסט זלמן לייב פיליפ ער איז א מחילות שטופער קיצור דער זלמן לייב פיליפ האט געשטופט אין די מחילות און איינמאל מ'האט אים עפעס געזאגט ער האט געזאגט עפעס א זאך וואס איז שקר געווען זאגט אים זאל מען אזויפיל זאגן דעם ליגענט ביז מ'וועט עס גלייבן זלמן לייב דו האסט א טעות אונז זעמער נישט אויפגעוואקסן אויף טשיקן זופ ווען מ'האט געהאט א קאלד אונז האמיר גענומען ווייט אונז זענען מיר אפ טו דעיט. אונז ווייסט מיר אלע שייגעץ שטיק פון סאקמער גאקמער. אזא שמוציגע ארגענעזעישן געווארן אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. סאו יעצט זענען געגאנגען די אלע ליטווישע אלע רבנים, איך מיין איך פאר כסדר איך רעד מיט זיי, איך האב דארטן רבנים וואס כ'האב איבערגעלאזט וואס זיי טוען, און זיי האבן געזאגט אינאף איז אינאף, אונז וויל מיר מער נישט די גארביטש, אונז וויל מיר האבן א קלין קאמיוניטי, און מ'ארבעט מורא'דיג שטארק אז ס'זאל זיין א קלין קאמיוניטי, און עס וועט זיין אי"ה, איך זאג ענק צו עס וועט זיין. און אונז גייען מיר זיך נישט אפשטעלן, דערשרעקט מען זיך נישט פאר די אלע זאכן, און ברוך השם ס'פארט א מחיה, רוב מקווה'ס זענען געווען צוגעשפארט א גאנצע נאכט שבועות, רוב מקווה'ס יא, די רב איז געשטאנען אונטן ווען מ'איז געקומען, ס'איז פאר אים אויך גוט, א רב זאגט מיר ס'ברענגט מיר אריין א רעוועניו אז איך שטיי דארט, א מענטש נוצט די מקווה איז האט ער די אבליגעישן ער זאל קומען באצאלן, ס'איז דא גייט פאר. געשמאק. עניוועי, מען טובל'ט זיך שוין היינט אין וואסער, און מסתמא אין שאובין וואסער, ווי קשה די מקווה איז ווייס איך נישט, מסתמא אין שאובין וואסער, אבער בעסער ווי מען האט זיך געטובל'ט מיט זרע, פלעגט זיך דאך טובל'ען אין זרע לבטלה, די מקווה'ס איז געפילט דערפון. און יעצט וויל איך אויכעט מסביר זיין פארן עולם, ס'איז א לאנגע, ס'איז נאך א גרויסע מלחמה, ווילאנג ס'וועט זיין מענטשן אויף די וועלט, און דער אייבערשטער האט באשאפן מענטשן מיט א תאווה, וועט מען זיך מוזן שלאגן, און אז מ'וועט זיך מוזן שלאגן, וועט מען מוזן רעדן ווייטער מחנך זיין די קינדער, וועגן א קליטעריס מיט א פופיק, א מחילה מיט א פיסק. און דעטס איט, איטס נאט גאנא העלפ יו. אבער ער וואלט געדארפט אזוי רעדן אזוי, לערן מיך נישט צו רעדן, היטלער האט אמאל געזאגט פארן פויפ, פויפ האט געזאגט מ'טאר נישט גיין אין מלחמה, פרעגט ער דעם שליח וויפיל דיוויזיעס האט ער, ווער איז ער ער זאל מיר זאגן א דעה ער האט עפעס א דיוויזיע, טאר נישט גיין, טאר נישט מחליט געווען מ'טאר נישט, עניוועי, ס'קומט יעצט א זומער, זומער איז זייער שעדליך, די עיקר טעם פארוואס זומער איז שעדליך איז.

קינד מיט א גלייכן געוויסן אז ס'איז א סעיף קעמפ. ס'איז זיכער נישט קיין סעיף קעמפ. וויאזוי קען דאס זיין א סעיף קעמפ? אז א מענטש וואס איז אן איינגעשטעלטער דארטן האט רחמנות אויפן נאמען באבע וואבע וואטעווער איט איז און ער דיסטרויט עווידענס, דעטס נאט א סעיף קעמפ. איף יו עסק מי, איי וואלד נאט סענד די טשיילד דער. אנלעס דעי מעיק סיריעס טשעינדזשעס און דער וואס האט אויסגעמעקט די ווידיאוס דארף גיין פליען. ער טאר נישט זיין אין קיין מוסד. מען זאל אים ארויסווארפן, די רבי האט נישט געוואלט מען זאל פארן אויף ארץ ישראל, לג בעומר איז יעדער געפארן, ער האט נישט געוואלט מען זאל פארן מיט אל על, מען געבט חיזוק פאר די ציונים פאר מחלל השבתים, יעדער איז געפארן, מען רעכנט זיך היינט מיט גארנישט, משה טעראריסט פרידמאן האט געמיינט אז ער העט קענען דורך ליצמאנען קריגן א געשעפט אז ער העט קענען אנפלאנצן קנאות, איז דער שייגעץ דער רשע האט אים גאנץ סאטמאר אריינגעשלעפט ביז אין תחת הגדול אריין, אז היימישע אידן פלאנצן אן קנאות, וואס קערן זיי, כ'דענק מיין טאטע זכרונו לברכה איז געווען אמאל נישט געזונט, כ'מיין כ'האב דאך אים געזוכט ווי אריינצולייגן אין א נורסינג האום ווייל ער האט געהאט אסאך פראבלעמס און געמוזט האבן ספעשל נורסינג האומס איז געווען דארט איינער און כ'קום אריין ס'איז געווען לעבן קראונהייטס ס'האט א האספיטל לעבן זיך האט ער מיר מסביר געווען ווילאנג די האסט א האטליין קען דיין טאטע דא נישט אריינקומען יעצט איך האב אים געהאט ריקארדעד און כ'בין אייביג ארום געגאנגען מיט מיין ריקארדער שפעטער בין איך געוואויר געווארן אז משה טעראריסט פרידמאן מיט זיין זון זענען דארטן שותפים אינוועסטערס יעצט איך בין נישט געגאנגען קיינעם סוען ווייל איך האב געטענה'ט איין זאך דער עולם וועט זאגן, אה, ער מיינט א פאר דאלער, איך ברויך נישט ענקער געלט, שטופטס עס אריין אין די מחילה, עטס וועטס עס ברויכן פאר איך וועל עס ברויכן. נאר וואס? איך האב געוואלט ס'זאל זיין א מלחמה פארן אייבערשטנ'ס וועגן, איך האב געקענט צושפארן דעם גאנצן נורסינג האום דעם אדמיניסטרעיטאר צו נעמען די לייסענס, באט איי וואזנט ווילינג טו דו איט ביקאוז דאס איז נישט געווען מיין מישן, דאס זענען געווען די שקצים, זיי האבן אויסגענוצט זייערע פרייוועט נגיעות, ווייל ברוך מרדכי האט נישט געקענט האלטן אין קאנטראל פונעם ערווה, אנשטאטס ער זאל עס אים אראפבייסן, ער זאל בלייבן אן אן ערווה, גייט ער באגראבן ווער ס'טוט. און דאס איז געווען סאטמאר אלע יארן דערפאר האט דער רבי נישט מצליח געווען, איך קוק מיך אום יעדע רב האט עפעס מצליח געווען סאטמאר האט נישט מצליח געווען כהוא זה נישט ווייל דעם רבי האט נישט אינטערעסירט ס'זאל הייסן נאך זיין טאטנס נאמען און נאך זיין זיידנס נאמען און קדושת יום טוב ער האט געוואלט איין זאך אז יעדער זאל וויסן אז ציונות איז טריפה און מען דארף דינען דעם אייבערשטן און שובבים איז געמאכט אז מען זאל נישט אנרירן פופיקלעך און מען זאל לערנען פון דעם און אלע קינדער זאלן עס וויסן און דאס איז דעם רבינ'ס רצון געווען למעשה האט מען אים גארנישט געפאלגט. מען פלעגט אים אויספאפן אז מען לערנט רמבן על התורה יעדע וואך, אויך האט מען דעם איד איינגערעדט אזאלכע קינדער אין בויך אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן, און דאס איז וואס מען האט געטון מיט דעם איד, און מען האט געטון מיט זיין גאנצע חסידות. סרוטשע וויזשניצער דארף האבן א גרויסע שול, פיין, ער האט עס געשאפט, נאך צוואנציג דרייסיג מיליאן שעקל און שוין. גארנישט, ר' מוישעלע האט געהאט זיינע משוגעת'ן, מען האט געמוזט רעספעקטן זיין גראבע פרוי לייטשו, און מענדעלע איז דאך סתם א מטורף, יעדע חסידות האט זיך אויף וואס צו בויען, דער רבי האט נישט געבויעט אויף גארנישט, ער האט עס גערופן תורה ויראה ווייל ס'איז געווען דא א תורה ודעת, און מען האט געלערנט ענגליש אין קאלעדזש, אונז זענען אלע בחורים געגאנגען אן א בערד, האט ער געוואלט ס'זאל זיין תורה ויראה, נישט געזוכט לכבוד אבא לכבוד אמא, די אלע באלאוני ביי אים נישט געווען, אבער ער איז אזוי. אזוי אויסגעשפילט, וואוי יוי יוי יוי יוי, די גרעסטע אינוועסטערס אין ארץ ישראל זענען סאטמאר, די אל על פארערס זענען סאטמאר, משה טעראריסט פרידמאן האט געוואלט נוצען ליצמאן פון כנסת אז מען זאל קענען פראדוצירן מאריכואנא, שטעל דיר פאר, ס'איז א גרויסע פראבלעם, די אלע וואס זענען נאך פונעם אלטן חדר וואס האבן נאך געוואוסט וואס די רבי האט געוואלט און אויף וואס ער האט געשטרעבט, זעען אז דער מאן איז א לוזער, זיי פלעגן רופן אז אהרן איז א לוזער ווייל זאליקא איז אריין. קומען. דער רבי האט פארלוירן נאך פאר אהרן איז געבוירן. אה, ער האט געהאט רשעים ארום און ארום וואס האבן עם פארדרייט א קאפ. די רעבעצין געווען א טייערע פרוי. זי האט געהאט ביקור חולים, הכנסת כלה, הלוית המת, אלעס ריכטיג האט זי געטון וויפיל דו האסט געוואלט. אבער וואס א רעכט האט זי זיך געהאט צו מישן אינעם רעבינ'ס זאכן? וואס א רעכט האט זי זיך געהאט צו מישן אין א קהילה? זי איז שוין געווען א קהילה פירער אויך. איר טאטע איז געווען דארט א איד וואס האט קוים געהאט א מנין, איז זי שוין געווארן א קהילה פירער פון טויזענטער מענטשן. ס'איז א ביטער אומגליק וואס דא איז פארגעגאנגען. מ'קען דאס נישט פאררעכטן. ס'איז אויסגעשפילט. דאס ווארט סאטמאר איז א. אפגעפרעגטע זאך, זאג איינעם אז סאטמאר זאגט ער די וואס גייען מיט די ביבער היטן זעהט מען זיי גייען אויף די וואטסאפס מיט די זונות, דאס איז געווארן סאטמאר זונה גייערס, שוין ס'איז גוט, למעשה די רבי האט נישט געהאט קיין ערנסטע ידידים, די רבי האט נישט געהאט קיין מענטשן וואס האבן געקוקט זיין וועג, יעדער איז געקומען ווי קען איך ביי דעם איד גנב'נען אפאר טאלער און מאכן א ביזנעס, און היינט איז עס נישט בעסער, יצחק שטערן א ראצער מען האט אים ארויסגעווארפן. פון ענגלאנד, ער איז גארנישט מיט נישט. מיין טאטע האט עפעס געהאלפן פאר משה טעראריסט פרידמאן'ס ברודער צו באקומען א גט, איבערצומאכן א גט וואס האט אים דער בירך משה צוגעזאגט פאר אלע קינדער א פאזישן אין חינוך. שוין, דאס איז א וועג. שוין, אזוי זעהן מיר אויס. איך וויל זאגן דעם עולם דארף זיך אויף זיך מקבל זיין, מען האט מקבל געווען די תורה, וואס גייט מיך תורה לערנען, וואס וויל איך האבן פון די תורה, און ווי גיי איך אנקומען, און ממילא וועט מען האבן עפעס אויפגעטון. ער קומט אן יעצט צום זומער זומער. דארט פאלט יעדער כמעט דורך. כ'זאג וואו די פראבלעם איז. איך זאג אייביג, אונז האמער תקנות פון יהושע בן גמלא צו מאכן ישיבות. איך בין מסכים, איך קען מיך נישט קריגן מיט יהושע בן גמלא, ער איז געווען אין די פריעריגע צייטן. אבער איך קען איין זאך יא צולייגן, די דארמיטאריס פאר בחורים איז די גרעסטע זנות וואס ס'איז דא. כ'געדענק, כ'בין געווען אמאל ביים תולדות אהרן רבי'ן, ביי דעם היינטיגן. מיט ר' דוד'ל, ער האט געוואוסט וואס איך טו, יעדער ווייסט, ווער ווייסט נישט? ער קען מיך נאר נישט מקרב זיין, אבער יעדער ווייסט דאך וואס איך טו. האט ער מיר דערציילט אז ס'איז געווען אמאל א צייט ווען מ'איז געקומען זאגן פאר זיין טאטן אז אין די ישיבה ביינאכט אין די דארמעטארי טוט זיך אפ מעשים אשר לא יעשו, ער האט געזאגט פיין, נישט קיין פראבלעם, נעקסטן טאג קומט ער אריין אין שול, טופּ, און זאָגט, ער האָט אַ מוראדיקע וויכטיקע מודעה צו זאָגן, און ער זאָגט, רבותי, איך שפּאַר צו די דאָרמיטאָרי, יעדער, ווער ס'וואוינט דאָ אין וואָקינג דיסטענס, זאָל זיך געזונטערהייט אַהיים גיין שלאָפֿן, זאָל דער טאַטע און די מאַמע נעמען קער, און ווער ס'וואוינט נישט אין די אינטערמידיעט עריע, מוז זיך זוכן אַן אַנדערע ישיבֿה. יעדער ווייסט, אַז די דאָרמיטאָרי, דאָס איז די אַרגסטע זאַך. אַפֿילו דער קדושת אַהרן, דער בעלזער רבֿ, ווען ער האָט געמאַכט די ישיבֿה, איז דאָ אַ ספֿר פֿון אים, אַלע זאַכן, האָט ער געשריגן, ווער טוט דאָרט נעמען קער פון די קעלערס, פון די סעלערס, ס'איז דא סעלערס אראפצוגיין, בחורים מען גייט אראפ אין די סעלערס, מען טאטשט זיך, און נאכדעם האט ער געזאגט איך וויל ס'זאל זיין פיר בחורים אין א צימער ווייל טאמער איינער גייט אוועק זאל בלייבן כאטש דריי, ער איז געווען א קדוש וטהור, ער האט אבער געוואוסט וואס מען דארף וואטשן, ס'איז די גרעסטע פראבלעם, יעצט דער אייבערשטער האט אונז געהאלפן אז אונז האמיר געהאט דא אלע יארן למשל סאטמאר ישיבה, איך האב געלערנט אין סאטמאר ישיבה אין סענדס סטריט, געווען א מחיה, פארוואס? יעדער האט געוואוינט דא, מען איז אהיימגעגאנגען, מען האט. געקענט קומען יעדן אינדערפרי, איך געדענק איך פלעג שטיין ביי סאנדרעס בעיקערי, ס'איז געווען פארפרוירענע ווינטערס, מ'איז אריין דארט, מ'האט זיך אביסל אנגעווארעמט ביז דער באס איז געקומען, און אזוי איז מען געפארן, און ביינאכט איז מען צוריק געקומען, דאס איז אין די מגילה שטייט אויך אזוי בערב היא באה ובבוקר היא שבה, מ'איז געגאנגען און מ'איז געקומען און מ'איז געקומען און מ'איז געגאנגען. נאכדעם האט זיך אנגעהויבן די פראבלעם פון דארמעטאריס, קומען ארץ ישראל'דיגע בחורים, ס'געקומען אויסלענדישע בחורים, דארט האט זיך אנגעהויבן די גאנצע פראבלעם, אז ס'איז שוין געגאנגען א פראבלעם איז עס שוין געגאנגען צו אלעמען, איז דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם יעצט, אונז האמיר אבער געהאט איין זאך וואס אויכעט אונז האמיר געמוזט ווי מ'זאגט. דיעלן דערמיט, און דאס איז געווען די קעמפס, זומער די קעמפס, דאס איז געווען די גרעסטע פראבלעם וואס איז דא, גרעסער פון דעם איז נישט געווען, פארוואס? צוויי בחורים זיך געבן א פארוואנדער אוועק אביסל אין א וואלד, און דער ציט אראפ דעם דעם זיפער און יענער יענעם דעם זיפער, דעטס ווערי ווערי נעטשערל, ליידער ליידער ס'איז אזוי געווען, אז זומער איז געווען קרבנות, אבער די קרבנות. איז נישט געווען די ארגסטע קרבנות, ווייל הגם מען טאר עס נישט טוהן, און מען געוויינט צו דעם בחור וואס דאס איז סעקס, ס'איז זייער נישט גוט, אבער ס'האט אבער איין געוואלטיגע מעלה, אז טאמער איז עס אין די עידזש, ס'איז נישט געבוליט, איז אמת ס'איז א גרויסע עבירה, און ער געוויינט זיך צו ווי אזוי מ'איז מוציא זרע לבטלה, אבער ס'האט איין מעלה, אז דער בחור ווערט נישט משוגע, פארוואס? ווייל ער האט געוואלט און יענער האט געוואלט, איז ס'איז געווען קאנסענט, ס'איז געווען ווי מ'זאגט עס א לאוו עפעיר. משוגע מען געווארן ווען די מגידי שיעורים האבן עס געטוהן, די משגיחים האבן עס געטוהן, די נאכט וועכטערס האבן עס געטוהן, די קעמפ דירעקטארס האבן עס געטוהן, דעמאלטס איז דער בחור געווארן אינגאנצן otd אף די דרך, אינגאנצן, דעמאלטס האסט אים גארנישט געקענט שוין העלפן, און איך וויל ענק זאגן נאכאמאל, עז פאר עז מיי עדיוקעישן גאוס, ענד איי העוו א ווערי פעיר גוד עדיוקעישן, ווען דו. טאטשט א בחור, לאמיר זאגן דו מאכסט אים משכב זכר, האסט עובר געווען כריתות, דו מיט אים, ביידע, די בועל מיטן נבעל, משוגע וועט ער אבער נישט ווערן טאמער סאיז נישט געווען געמאכט מיט כח, אויפן פלאץ זיכער נישט, מיט די צייט הייבט אן די חרטה געפיל, אבער טאמער א מגיד שיעור, א משגיח, אדער א קאונסלער, טאטשט אים, נישט געמאכט משכב זכר, דאס הייסט די ווארסט אוו די ווארסט, נישט געמאכט אז ער זאל אים אויסלעקן, הי שוד סאק הים אוט. נאו! ער דארף אים נאר אנרירן מיט די הענט אזוי כלאחר יד לעבן דעם פופיק אפילו ווען ער האט אן די הויזן, און ער קען זיך אפילו שאקלען מסביר זיין רבי עקיבא אייגער'ס קשיא אויכעט. דער בחור ווערט משוגע אויפן פלאץ ענד יו קען נעווער נעווער היל הים, און די סוף טרעפט ער זיך אין קבר אליינס. ענד דיס איז וואט איט איז אלל עבאוט.

ט, אזוי ווי א סטעמפ האט אין די בעק אזא גלו וואס מען לעקט עס אפ און נאכדעם קלעבט עס, די זעלבע אויך דאס קישן זיך און דאס לעקן זיך דאס מאכט אז ס'זאל צוזאמהאלטן דעם פארפאלק, אן דעם וואלט נישט געווען גארנישט. איז למעשה ווען מען רעיפט א פרוי טוט מען די זעלבע זאך, מען טוט גארנישט אנדערש, מען קומט מיט כח, מען שטופט אין איר אריין, און בינגאו, זי ווערט קראנק, זי געדארפט גיין יארן פאר טערעפי. שרול האגער עמיצער האט נאר אפגעטאטשט א פרוי, ווען ער איז געקומען זעהן ביי די ברית האט ער געזעהן ווי די פרוי געט צו זייגן, האט ער איר נאר אפגעטאטשט די בריסט, זי יארן יארן פאר טערעפי. וואס איז דער חילוק צווישן דעם און צווישן א רעיפ? צווישן א מאן און ווייב און א רעיפ? די תירוץ איז, דאס איז קאנסענט, זיי ביידע ווילן, דעי'ר אין פאר איט, דעי וואנט איט, דעי ניד איט, דער אייבערשטער האט אזוי באשאפן, ער האט אראפגעשיקט מענטשן אויף די וועלט, פיל מיט הויקערס, און עוועריבאדי איז לוקינג פאר סאמטינג. פארטיג. סאו דאס איז א חלק פון די זאך וואס יומען ביאינגס אר לוקינג פאר, נישט נאר יומען ביאינגס נאר ענימעלס אויכעט, איז למעשה ווערט ער נישט נפגע און זי אויך נישט, אדרבה זיי קומען נאך צו נענטער און נענטער און נענטער. ווען הייבט זיך אן די עיקר פראבלעם? דו האסט געטון די זעלבע עקט נאר מיט כח, מיט כח מיינט יענער האט נישט געהאלטן דערביי, יעצט איז דא אזא זאך דאס הייסט צו רעיפן די אייגענע פרוי אויכעט, א פרוי האלט נישט דערביי אפילו ווען זי איז ריין, זי האלט נישט דערביי, זי איז נאט אין פאר איט נאו. און דו טוסט עס מיט כח, האסטו איר גערעיפט, יו קען קיל האר, קענסט איר מאכן מענטלי דיסטורבד אויף א לייף, וועגן דעם שטייט מען מוז מפייס זיין פאר תשמיש, וואס הייסט מפייס זיין, ער האט זיך דען געקריגט מיט איר אז זיי מוזן איבערבעטן, מפייס זיין מיינט ער מוז זי ארויפברענגען אויף פאר לעוול צו אים, און ממילא פארט אלעס א מחיה, און דאס איז אזוי ווי יעדע זאך, א מענטש עסט, יא ער איז הונגעריג ער עסט זיך אן, אוי ער איז ברוך השם צופרידן, אז ער פרעסט דאפלט וויפיל ער דארף, הייבט ער אן צו באקומען מאגן ווייטאג. די זעלבע איז מיט לאו דווקא נישט לאשתו. יעצט אז די נעמסט א בחור און די טוסט מיט אים אפילו נאר אנכאפן כלאחר יד האסטו דעם בחור געהארגעט. פארוואס? קודם ווייל דער בחור פילט זיך ער איז נישט דיין עלטער, ער פילט דעט דער'ס א סערטען דיסטענס ביטווין הים ענד דעם מגיד שיעור אדער דעם משגיח. נאכדעם הייסט עס אין ענגליש זיי רופן דאס א ריטשועל פיגור, דאס מיינט אזוי ריטשועל הייסט א רב, א רבי, א מענטש וואס יעדער קוקט ארויף אויף. ווען איינער איז צוואַנציק יאר אלט און דער פעסטער, דער גלח אדער דער ראביי וואוינט מיט איר, קען ער נישט שרייען ס'איז געווען קאנסענט ווייל ער הייסט א ריטשועל פיגער, דאס גייט מען אים נישט דורכלאזן מיט דעם ווייל יעדער ווייסט אז ער איז דער באלעבאס און מ'האט מורא פאר אים, אין מיליטער גייט אויך אזוי ווען א לאוער רענק טאטשט א הייער רענק אדער ווען א הייער רענק טאטשט א לאוער רענק, פירסט יער קעדעט, סעקאנד יער קעדעט, דעמאלטס דער'ס נאו עקסקיוז אבאוט עניטינג. מען קען נישט זאגן ס'איז געווען קאנסענט, ביקאוז יעדער ווייסט אז א הייער רענק איז א באלעבאס אויף די לאוער רענק, און די לאוער רענק ציטערט פאר אים, סאו ווען ער זאגט צי דיר אראפ די הויזן דעיר גאנע דא איט, ביקאוז איטס א חלק פון די קאמענדס, און דעיס איז זייער זייער וויכטיג אז מען זאל דעיס וויסן, ס'איז ווערי ווערי דעינדזשערעס, ביז יעצט, כ'גיי זאגן ביז יעצט, היינט. די לעצטע פאר יאר ברוך השם האט מען אזויפיל שינויים געמאכט אז עטס האטס נישט קיין השגה וויפיל שינויים מען האט געמאכט, מען האט געמאכט שינויים וועגן קאונסלערס מען זאל נישט נעמען נאר, איך האב געטרייט איינצופירן אין אלע קעמפס מען זאל נעמען נאר אינגעלייט, פרעגט מיך איינער אינגעלייט לויפן דאך אויך ארום זאג איך ס'איז אבער בעסער ווי ווען ער איז א בחור, איך בין געווען אמאל אין צעהלימער קעמפ, מיין ווייב איז געווען דארט אין די קעמפ מאדער, בין איך אמאל אריין געגאנגען דארטן ווי די קאונסלערס שטייען איין, איז די זעלבע דא אויכעט, מען לערנט אויס די קינדער מען דארף האבן דרך ארץ פאר א מגיד שיעור פאר א רבי'ן, פאר דעם פאר יענעם פאר אן עלטערן, עט די ענד אוו די דעי ווייסט ער שוין נישט די דיפערענטשיעישן צווישן סעקס און נישט סעקס, ער ווייסט נישט, מ'האט אים אויסגעלערנט מ'מוז האבן דרך ארץ, דער רבי הייסט צי אראפ די הויזן מוז ער אראפ ציען, ער איז דאך די רבי, און דעיס איז אונזער בהמישקייט האו ווי רעיזד טרי דזשענערעישאנס אין די בליינד. האסט געדארפט זאגן מעג האבן סעקס, וויאזוי זאגט דארטן די גמרא, רשי ברענגט עס צו, דער אייבערשטער האט געזאגט מען זאל מאכן א משכן, וואלט איך דאך געוואלט מיינען אז ס'איז דוחה שבת, זאגט דער אייבערשטער ניין, מאך מיר טאקע א משכן אבער נישט אום שבת. איז יעצט למעשה דארף מען ווען מען עפענט א קעמפ און די קינדער גייען דארט שלאפן, זייער אסאך מאל איז עס גאר א פרעמדער חברהמאן וואס ער דרייט זיך אין די גאס וואס ער האט נישט קיין דזשאב און עס איז אן אומגליק, און בין איך געווען דעמאלטס אין די קעמפ אין צעהלימער קעמפ, מיין ווייב איז געווען די קעמפ מאדער, פלעג איך אריין גיין אין די צימער פון די קאונסלערס, כ'מיין כ'פלעג אריין גיין אין זייער באנגעלא, כ'האב געוואלט זען וואט דעי אר אפ טו, איך בין זייער א נייגעריגער מענטש ווי עטס ווייסט, נישט פון היינט, איז למעשה האב איך געשמעקט פון מאראוואנע די גאנצע צייט, געשמעקט מאראוואנע, ס'געווען אנדערע דראגס, ס'געווען די סניפינג דראגס, כ'האב אלעס געשמעקט. בין איך געגאנגען, כ'האב אמאל פארציילט פארן צעהלימער רב מיט די צעהלימער רעבעצן, זאלסט וויסן אז די קאונסלערס זענען נישט אין ארדענונג, ווייל זיי שמעקן און בשמים און זיי רייכערן בשמים, ס'איז ס'איז נישט אין ארדענונג. האט מיך געפרעגט דעמאלטס די רעבעצן, ווייסט עס איז דאך אזוי אויכעט פון די בהמישע משפחה, יא דאס איז אויכעט פון די בהמות, פרעגט זי מיך, פון וואנעט ווייסט איר וויאזוי דאס שמעקט, זאג איך, ווייל איך רייכער. פרעגט זי איר רייכערט? זאג איך יא, נו דאס איז עפעס א פראבלעם, איך זעה דאך אז אייערע קאונסלערס רייכערן אויכעט, וואס זענט איר אזוי דערשראקן אז איך רייכער? איך בין נישט מיט די קינדער, איך בין נישט אן די גראונדס, איך פלעג ארויסקומען פרייטאג נאכמיטאג, זונטאג אינדערפרי אהיימפארן, סאו וויי אר יו סאו אפסעט? זאגט זי ניין, איך האב געמיינט איר זענט מער פון דעם, זאג איך לאמיך דיר עפעס זאגן, איך רייכער נישט, איך האב נישט גערייכערט, איך איך האב אפילו א ציגרעטל אין מיין לעבן נישט גענומען אין מויל, איך האב עס נישט ליב, ס'שטינקט, איך האב נישט ליב צו זיצן לעבן איינעם וואס רייכערט.

זי האָט געװאָלט מאַכן פֿון מיר אַ פּורים, פֿון װאַנעט איך װײס, האָב איך װען געדאַרפֿט זאָגן, מײַן פֿעטער האָט מיר פֿאַרצײלט מיט משוגעת, האָב איך געזאָגט, איך רײכער אױכעט, איך בין אױכעט פֿאַרכאַפּט דערױף, חס-ושלום! דעמאָלטס האָט זי אָנגעהױבן מיך צו נעמען אױפֿן צימבל, האָב איך איר געזאָגט, סקרו יו, רעבעצן, איך האָב מיט דעם גאָרנישט, אײַ װאָנט טו נאָו, די, די קאַונסלערס, װאָס זײ טוען, װאָס מע טאָר נישט, זײ רײכערן, װיאַזױ זאָל אַ טאַטע טראָסטן די קינדער דאָ אין די קעמפּ? האַו? נאכדעם האב איך איר געזאגט, זאלסט וויסן, דעמאלטס בין איך נאך נישט געווען נחום ראזענבערג הידוע, דעמאלטס בין איך נאך געווען סתם א א איד וואס פארשטייסט, האט האב איך איר געזאגט, זאלסט וויסן, איך גיי ארויסקומען, איך גיי רופן די פאליס, און איך גיי זאגן אז זיי זאלן דיר מברר זיין. שוין, דעמאלטס האט זי געבעטן אז מען זאל נישט רופן פאליס, ווייל עס וואלט דאך אונטערגעברענגט די גאנצע צעהלימער קעמפ. ס'איז אפילו נישט איר אויך נישט, ס'איז דא דרײַ שותפים וואס אונען עס, א גאנצע געמיינדע דארטן, יענע סחורה. איז עניוועי, איז געבליבן אז זי גייט די אלע קאונסלערס מאכן א מיטינג, זי גייט צו זאגן אז זאלן אויפהערן, פארשטייסט? ס'האט דען עפעס געהאלפן? ס'האט גארנישט געהאלפן, נאר לאידך גיסא איך בין נישט געווען דער גאנצער באלעבאס אויך נישט, איך בין געווען בסך הכל א מאן, פון א פרוי וואס זי איז דארט איינגעשטעלט אלס קעמפ מאדער, און אלס קעמפ מאדער האט זי געטון איר דזשאב זייער גוט, איז וויל איך ענק זאגן רבותי, דאס איז געווען עקזעקטלי פֿופֿצן יאר צוריק, איז דאס הייסט פֿופֿצן יאר צוריק, ווען אונז האבן מיר נאך נישט געהאט ווי מען זאגט אויף ענגליש א פאט טו פיס אין, אונז האבן מיר נאך נישט געוואוסט וואס דאס איז מאראוואנא, מען האט נישט געוואוסט ווי מען קויפט עס, דאס צו באקומען האט מען געמוזט פארן און גיין און קומען און מאכן, ס'איז געווען אין בארא פארק אזאלעכע אדרעסן ווי מען האט עס געקענט קויפן, אבער עס איז נישט געווען אזוי גרינג, ווען די פאליס כאפט דיך זעצט מען דיך איין, היינט איז עס א. אפישעלי ליגעל, LEGAL, כ'האף כ'האב עס גוט געספעלט, אז נישט וועט מוסר נאך אנהייבן מיט מיר אז איך קען נישט ספעלן, רבותי ס'איז הונדערט פראצענט ליגעל, און ליגעל מיינט אז דו קענסט קויפן א סערטען קוואנטעטי, און דו קענסט רייכערן, און דו קענסט טון וואס דו ווילסט, און מען שיקט אוועק קינדער אין אזא קעמפ, וועגן דעם האלט איך אפאר זאכן, נאמבער וואן אז דו שיקסט דיין קינד אין קעמפ פרעג ווער וועט זיין די קעמפ מאדער, ווער וועט זיין די קאונסלערס? דו וועסט האבן די נעמען, די אדרעסן, די טעלעפאונס, פונקטליך אלעס ווער זיי זענען, ביקאוז אז דו'סט צוגיין צו עני קאמפיוטער, עני טמא'נע כלי, דו'סט אריינקלאפן זיין נאמען און דו'סט זאגן איך טשעק צו ער איז א סעקס רעדזשיסטערד סעקס אפענדער, אין לעס דען א העלף א מינוט ווייסטו אז ער איז אדער ער איז נישט, עס מיינט נישט אז ער איז נישט אז ער איז קלין, עס מיינט אז מען האט אים נאכנישט געכאפט. אבער איך בין געווען אמאל אין אוסטראליע, איך האב געזאגט מיין דרשה, און עפעס א פרוי אינמיטן מיין דרשה האקט מיך איבער, אנטשולדיגט, איך בין דא איינגעשטעלט אין חבד קעמפ, איך ברענג אהער בחורים פון ניו יארק, כ'וואלט זייער שטארק געוואלט וויסן וויאזוי מען טשעקט דאס אויס, האב איך איר געזאגט, גיי ארויף, גאווערמענט, רעדזשיסטערד סעקס אפענדער, וועסטו באקומען הונדערטער ליסטינגס, בקיצור זי איז ארויף, און ווייל איי וואס סטיל טאלקינג, כ'האב נאך געהאלטן אינמיטן מיין דרשה, כ'האב נאכנישט געענדיגט מיין דרשה, בום, קומט אריין צו לויפן, יו נאו, געדארפט ברענגען זיבן אדער אכט בחורים, חבד שיקט ארום בחורים איבעראל, צוויי פון די זענען אויף ענקערע ניו יארק סטעיט, נישט ניו יארק סטעיט, ס'געווען ניו דזשערסי סטעיט רעדזשיסטערד סעקס אפענדער ליסט, זאג איך אים, wow, I didn't know, זאג איך און יעצט זאג איך דיר נאך א זאך, די אנדערע זעקס זענען אויך נאכנישט אויף די ליסט, but you don't know if they are or not, דאס איז די ארגסטע גלות ווען מ'שיקט א קינד אין א קעמפ אריין. וואס זאל דאס קינד טוהן? מ'האט אים געשיקט אין קעמפ, די טאטע באצאלט, ער מיינט ער טוט אים די גרעסטע טובה, דערווייל האט מען אים אריינגעשטעלט אין א באנק ווי א חזיר טאטשט זיי. יעצט, איך וויל ענק זאגן ס'איז נישט קיין סוד, כ'האב עס שוין געזאגט הונדערט מאל, איך על עס זאגן ווייטער, למשל די וואלנער רב יודל סיידעם, דער וואס האט נישט קיין קינדער, איך ווייס פון וואס ער האט נישט קיין קינדער. ווייל ער האט נישט געשטופט אין די פרוי'ס לאך, ער האט געשטופט אין אלע קינדער'ס לאך, ער פלעגט זיי ארויסשלעפן אין וואלד ביינאכט, און זיי האבן מורא געהאט ווער ווייסט וואס ער גייט טון מיט זיי, ער האט זיי געמאכט אביסל סעקס, און זיי האבן זיך געדאנקט גאט, זיי האבן עס אפילו נישט פארציילט, ווייל זיי האבן געדאנקט גאט, איטס נאט ווארס דען דעט, מען האט זיי נישט געשלאגן, מען האט זיי געשטופט אביסל אין די מחילה, וויאזוי פלעגן זיי מיר זאגן, מען האט אריינגעשטופט א, א האלץ האט ער אריינגעשטופט. א האלץ האט ער געשטופט, ער האט געשטופט דעם פיפיק. עניוועי, ס'איז נישט קיין סוד, ס'איז נישט קיין סוד, די גאנצע ראזענבערג משפחה, ס'איז נישט קיין סוד אז די ברידערס וואס זענען אין די מיידל קעמפ זענען צו פרעש צו די מיידלעך, דערס נאו סיקרעטס, און אויב דו לאזט דיינע קינדער אויף אזאלעכע וועגן צו גיין, דען יו אר אין בעד שעיפ, יו אר אין ווערי ווערי ווערי טעריבל בעד שעיפ, אויסער דעם וואס מ'רעדט נאכנישט פון דעם וואס ס'טוט זיך דאך נעבעך, ווייסט מען דארף מורא האבן גוים זאלן נישט אריינקומען, מ'זאל נישט איינברעכן צי כדומה, ס'קומען דעליווערי בויס א גאנצע נאכט, עטס געדענקטס דאך פאר אפאר יאר צוריק איז אין באבוב אריינגעקומען איינער א א מענטש און ער האט מכשיל געווען, אונז ווייסט מען פון דריי וואס מ'ווייסט קלאר ס'אויף די ווידיאו, נאר דער שייגעץ דער וואס ער פירט די באבובער קעמפ האט עס אויסגעמעקט, ער האט געמיינט ער טוט מיט דעם א טובה פאר באבוב, די פעדי, דערפאר דרייען זיך אלע נואפים דארט, יאנקי דאסקאל גייט אויכעט זיין בקרוב עקספאוזד, ער שטייט נישט גוט, ער גייט זיין עקספאוזד אז ער האט געטאטשט א מיידל. און ווען נישט מיינט עס נישט אז ס'איז נישט אמת, ס'מיינט אז מ'האט באצאלט די פרייז, באט דא קען מען נישט צאלן ווייל דא וואטשט מען אויף אלע ענגעלס, פארשטייסט וואס דא טוט זיך? כ'האב געטון א טובה פאר באבוב דערפאר קענען זיי זיך אלע דרייען דארטן, ס'איז דא דער גרויסער מיוזישען דרייט זיך אויכעט אין באבוב, און אזוי ווייטער, נא נא נא איטס דעדלי ראנג, מען טאר נישט, מען טאר נישט מחפה זיין, איך האב אים געוואלט פרעגן וועגן א שאלה נאר איך בין א בהמה עס צו פרעגן, איך האב געוואלט פרעגן דאס וואס וואלט באבובער רב געטון ווען ס'איז זיינס א קינד אדער אן אייניקל, וועט יעדער זאגן אה דארטן העט ער זיך אננעמען. ווילסט עפעס וויסן? אונז זעמער אזאלעכע בהמות אז ער האט זיך דארט אויך נישט אנגענומען. ער האט א בשותפות'דיג אייניקל מיט די מייזעלס, און ס'איז געווען איינער וואס האט אראפגעשלעפט זיין זון אין בעלז אונטן אין בעיסמענט, ענד הי לעט הים געט עוועי וויט איט, הי דידנט פרעס טשארדזשעס. פארוואס מ'האט יענעם איינגעזעצט איז געווען ווייל אנדערע אידן האבן געפרעסט טשארדזשעס, אבער דעם רב האט נישט געבאדערט זיין אייניקל.

עטס ווילטס מיר געבן א קלין קאמיוניטי, כ'וועל ענק אראפשיקן משיח'ן ער'ט אריינגיין אין סאקמערער אדער אין באבעווער חדר, און איינער מיטן פעצלען, וואס זאל דאס זיין, ס'איז דא דער גרויסער אין באבעוו איז דא דער גרויסער קעסלער, ער איז געווען דער מנהל אין חדר, ער האט געפעצלט אלע קינדער, מ'האט געזען ס'איז נישט דא קיין עצה, ארויסווארפן קען מען דאך נישט ווייל ער איז קעסלער, האט מען אים געשאפט א דזשאב דארט ביי דעם גרויסן ביליאנער וואס געט אסאך געלט פאר באבעוו, דיס איז אלל דעדלי ראנג ענד איטס היסטערי איט שוד סטעי היסטערי איט שוד נאט. קאנטיניו לייק דיס. אז דו גייסט איינשרייבן דיין קינד פרעג דעם איינשרייבער דארטן ווילסט געלט פינף הונדערט טויזענט דאלער אלעס איז פיין איך וויל וויסן ווער איז דער משגיח ווער איז דער נאכט וועכטער ווער איז דער טאג קאונסלער גיוו מיר די נעים ווער ס'עט זיין מיט מיין זון און אויב דו האסט עס נישט יעצט געב מיר אלע נעמען און איך העל אויסטשעקן אלע דו מעגסט טוהן א טובה פאר דיין פרענד אויכעט. דו מעגסט טון א טובה, איך האב געהאט אסאך מענטשן האבן מיך אפגעקאלט, זיי האבן די און די און די נעמען, זיי ווייסן נישט וויאזוי צו גיין אויפן קאמפיוטער, זאג איך געב מיר טרי מינוטס און איי'ל בי וויט יו, דער איז נאטינג ראנג, ס'מעג ליגן אפן אין די קעמפ א קאמפיוטער, אוודאי ס'איז די טמא'נע כלי, מ'טאר נישט צולאזן די קינדער ווייל זיי קענען חלילה בלינד ווערן, מען דארף נעמען ליסטעס, מען זאל יעצט שוין וויסן ווער מי און מי ההולכים, ס'שטייט, דער אייבערשטער האט געזאגט, משה רבינו גיי לייז אויס די אידן, האט פרעה געזאגט מי און מי ההולכים. וואס הייסט מי ומי ההולכים? וואס א מין ווערטער איז דאס? מי ומי ההולכים? ער וויל דאך אלע! ער וויל דען דא לאזן פאר דיר מענטשן? ניין ניין ניין פרעה איז געווען קלוגער פון דעם. פרעה האט נישט געפרעגט מי ומי ההולכים ווער גייט? ניין ניין ניין ניין דאס איז נישט די טייטש איך'ל ענק זאגן דעם טייטש עטס וועטס פארשטיין. פרעה האט געפרעגט משה רבינו'ן אזוי אין היז מיינד פון וואנעט ווייס איך אז דער איז א שליח פון אייבערשטן אפשר איז עס סתם א גנב א שייגעץ ער וויל ארויסכאפן די אידן האט פרעה געזאגט פאר משה רבינו'ן מי עם מי הולכים? זאג מיר ווער גייט גיין מיט וועם? איך וויל וויסן ווער ס'עט זיין וועמענס פארטנער. דעמאלטס קען ער שוין וויסן צו דאס האט אים דער אייבישטער געשיקט צו דאס איז סתם אן אויפגעמאכטע מעשה. פארשטייסט? אז מ'עט זאגן אז ר' נתן יוסף מייזעלס מיט בן גוריון גייען גיין אין איין שורה עט מען וויסן אז דאס האט לא השם שלחני. מי עם מי הולכים מיינט נישט ווער ס'גייט נאר מי עם מי הולכים ווער גייט גיין מיט וועם.

כ'וויל ענק אויסלערנען א זאך, זאלסט וויסן, קיינער איז דא נישט זיכער אויף די וועלט. דער אייבערשטער האט געגעבן איסור ייחוד פאר משה רבינו'ן מיט נחום ראזענבערג מיט נחמיה וועבערמאן אין גלייך, ווייל ער האט אזויפיל נישט געטראסט משה רבינו'ן מיט איסור ייחוד, אזויפיל האט נישט געטראסט נחום ראזענבערג און אזויפיל האט נישט געטראסט נחמיה וועבערמאן, ווייל ווען נישט וואלט ער געזאגט משה רבינו'ן, הער אויס, דו ביסט אנדערש, אויף דיר נישט דא קיין איסור ייחוד, משה רבינו האט געהאט נאו עקזעמפשאן פאר איסור ייחוד, און דאס זאלט עטס אייביג געדענקען. ווילאנג א מענטש האט בלוט אין זיך טראסט אים נישט דער אייבישטער. ביי יצחק אבינו שטייט האט מייחד געווען זיין נאמען אויף אים ווייל ער איז שוין געווען אלט און בלינד וכלוא בבית, בקיצור ער איז שוין געווען א חצי א חצי נזק, אבער ווען נישט, יו דאונט טראסט עניבאדי. יעצט געבן זיי ארום בריוון איבעראל אז דער חלבן איז געווארן קראנק מען זאל מתפלל זיין, ער איז פֿיר און אַכציק יאר אלט, שטעל דיר פאר פֿיר יאר צוריק האט ער געזאגט פאר א פרוי, כ'האב עס ארויפגעלייגט אויפן בלאג. ער האט געזאגט פאר א פרוי איך וויל מיט דיר וואוינען זי פֿיר און צוואַנציק און ער איז געווען דעמאלטס מסתמא סעווענטי נײַן איז זי געקומען צו אים פאר א ברכה דער תולדות אהרן רבי דער פון ירושלים נישט דער אלטער נאר דער היינטיגער דוד'ל איז געווען פון זיינע גרעסטע חסידים ער פלעגט פארן פון אים הערן תורה ער איז דעם חיד"א'ס אן אייניקל מיטן אזולאי'ס אן אייניקל זאגט ער פאר די פרוי איך וויל דיך בעטן א טובה איך וויל מיט דיר וואוינען טו דיך אויס און איך וועל מיט דיר וואוינען דער סנדק דער סעווענטי נײַן האט ער נאך געקענט וואוינען מיט א פרוי, ס'איז גוט, אונז זעמיר אין דער ארדענונג, יא יא, אונז קענמיר דאס נישט. עניוועי, איז האט זי אים געזאגט אפאר מאל, ביסטו זיכער אז וואס דו טוסט איז ריכטיג? ביסטו זיכער אז מען מעג דאס טון? און ער זאגט איר, אוודאי, דו ווייסט דאך אז דו קומסט צו מיר, דו ווייסט דאך אז איך זע פון הימל בשמים ממעל ועל הארץ מתחת, דארפסט דיך נישט זארגן. און ער האט געוואוינט מיט איר, און זי האט אלעס ריקארדעד, ווייל זי, יו נאו. זי האט געוואלט רעקארדן וואס ער געט איר ברכות, דערווייל האט זי רעקארדעד ווי ער וואוינט מיט איר, און די רבנים האבן גע'פסק'נט אז זי טאר נישט צוריקגיין צו איר מאן וואוינען, זי איז אסור על בעלה. ס'דא אין די תשובות פון די אחרונים איז געווען א מעשה, איינער איז געקומען אין א פרעמדע שטאט, און ער האט געזען א שיינע פרוי, ער האט געזאגט אז ער וועט וואוינען מיט איר דעמאלטס וועט משיח קומען, דאס וועט זיין משיח, און די סוף איז געווען אז ער איז אוועקגעפארן, און אפאר טעג שפעטער מאן איז אהיימגעקומען, איז ער געלאפן פרעגן די מאן וואס מ'טוט דא, האט דער רב געזאגט. סיי נענטער ווי באשריבן די תשובה ספרים. דער רב געזאגט, א פרוי דארף וויסן אז איר לאך איז נישט הפקר פאר יעדן, און אפילו ווען ער האט איר איינגערעדט אז משיח גייט געבוירן ווערן, פון דעם האט זי זיך נישט געטארט אויפדעקן פאר אים, און אז זי האט זיך אויפגעדעקט הייסט עס נישט א אונס, ס'הייסט א מפותה און זי איז אסור על בעלה. דאס זאלט עטס אייביג געדענקן, קיינער קען ענק נישט איינרעדן באלוניס, קען זאגן אז דער אייבערשטער אליין האט אים געזאגט, געלט, וועסט אים זאגן אנטשולדיגט, זאל דער אייבערשטער זאגן פאר מיר, ס'איז געווען א איד האט געהייסן ר' געצל בערגער, געווען א גרויסער מיליאנער אין לאנדאן, איינמאל געקומען עפעס א איינער פון די רעבעס, כ'ווייס ווער ס'איז געווען אבער ס'איז דאך נישט וויכטיג, און ער איז געקומען צו ר' געצל מיט אן אפוינטמענט און האט געזאגט הער אויס, דיין טאטע מיר געקומען אין חלום זאגן אז איך דארף זיין א רעבע און איך דארף האבן א שטעטל און זאלסט מיר געבן א האלב מיליאן ענגלישע פונט, ר' געצל איז דאך נישט געווען קיין נאר, זאגט ער אים אזוי, דו ווילסט דאך נעמען די געלט, פראבלעם איז אז איך האלט נישט ביים געבן, איז אויב. מיין טאטע וויל מאכן זיכער אז איך געב, פארוואס איז ער געקומען צו דיר אין חלום, פארוואס איז ער נישט געקומען צו מיר אין חלום אז איך זאל געבן, דארף דאך קומען צו מיר אין חלום, ער וועט קומען צו מיר אין חלום דעמאלטס וועל איך דיר געבן, פארשטייסט? די זעלבע דא אויך, חברה קומען, דער אייבערשטער האט געזאגט, ער האט זיך באוויזן, דעם זיווג וועט ארויסקומען משיח, אויב ס'איז זנות קען קיין משיח נישט ארויסקומען דערפון, קען נישט, בפרט נאך ס'איז מיט אן אשת איש, אנדערע זאכן, איסור נדות, זאך איז למעשה דארף מען זייער שטארק אבאכט געבן יעצט דו גייסט איינשרייבן די קינדער איי וואנע נאו מי ומי ההולכים אז דו'סט הערן יענעם און יענעם נאמען איך קען נישט אלע חזירים'ס נעמען דו'סט הערן יענעם און יענעם נאמען זאלסטו וויסן די קעמפ איז שוין נישט פאר דיר אדער מוז יענער ארויס גיין אדער דיין קינד נישט גיין דארט יעצט איך זאג אייביג מען קען נישט די מלחמה איינעמען אליינס מען מוז האבן ווי מען זאגט גרופ אלע עלטערן מוזן זיך צוזאמנעמען ווען מען גייט איינשרייבן, יעדער זאל פארלאנגען איך וויל א ליסטע און איך וויל צוריק קומען איבערמארגן און איך וויל האבן די ליסטע פונקטליך מיט אלעם. מען דארף וויסן ווער עס וועט זיין דער קעכער, ווער עס וועט באדן די קינדער, ווער עס וועט גיין מיט זיי אין די מקווה, וויפיל איך האלט פון א מענער מקווה דאס ווייסט עטס דאך, ווען דער אייבערשטער זאל מיר געבן א מתנה פון הימל איך זאל ווערן פרעזידענט פון די יונייטעד סטעיטס וואלט איך גענומען די גרויסע שיפן וואס זיי פארן יעצט אויף איראן און זיי פארן דארטן אויף סאוט קאריע און אויף נארט קאריע אלע פליגערס, מייחד געווען אויף א מענער מקווה מען זאל עס באמבארדירן און אויסרייסן מן השורש ס'זאל נישט בלייבן קיין זכר. ס'איז געווען יעצט זייער א שיינער שבועות. דאס וואס איך האלט אין איין זאגן אויפן האטליין הערן זיי אויס, הערן עס אויס אין ארץ ישראל אויכעט, איך רעד דאך מיט זיי. ס'ארויסגעגעבן צעטלעך, געשטאנען דריי זאכן, מען זאל וויסן אז שבועות גייען. די קינדער א גאנצע נאכט אליינס, דאס איז סי' עטס עס געהערט אלע מיינע דרשות, און מען מוז האבן השגחה אויף די קינדערלעך, און צווייטענס מען זאל נישט לאזן א קינד אויף זיין אליינס נאר אז דער טאטע איז דארט, ווען דער טאטע ווערט שוין מיד ער דרימעלט שוין, דארף ער מיט נעמען די קינדער אהיים און זאגן יעצט גייט מען שלאפן. אין וויזשניץ איז געווען אז ר' שרולטש איז ארויס געגאנגען פאר נשמת האט זיך געוואלט. עה אויסרייניגן קטנים מיט אלעם, איז אלע וויזשניצע פויערן זענען ארויסגעגאנגען ביי נשמת, עד כדי כך איינער האט מיר געוויזן ס'איז געווען אין א סידור האט איינער צוגעשריבן פאר נשמת כאן צריך לצאת, יא ס'איז נישט קיין דזשאוקס די זאכן, מען דארף וויסן, מוזט וויסן פונקטליך וואטס גאוינג אן, ווער ס'איז דארט, מיט וועם דו שיקסט דיין קינד א גאנצן זומער, יו טאלקינג אבאוט ניין וויקס, ניין וויקס איז א לאט אוו טיים טו מעיק פרענדס וויט טשילדרען ענד טו סקרו דעם בעד. און דאס אלעס דארף מען וויסן, און איף דעי דאנט וואנט גיוו איט טו יו, אויב זענען אזא חכם ווי יידל ראזענבערגס זוהן דוד דער שייגעץ דער אויסגעפליקטער הונט, פאר דריי יאר צוריק האב איך געהייסן די זעלבע זאך אז מען זאל פרעגן האט ער געזאגט טיפ טיפ טיפ טיפ ער רעדט אזוי שנעל דאס איז נישט דיינע ביזנעס האט יענער געזאגט סקרו יו איך גיי אויף צעהלים דארט געבן זיי מיר ארויס פונקטליך דוד האט אויך געמיינט אז ער איז גאטס גיפט טו אורט ר' יידל האט אויך געמיינט אז ער איז גאטס גיפט טו אורט. ס'איז געקומען א איד אן א בארד, א איד א מגלה עריות וואס האט געשטינקט פון פערפיום, וויפיל מצות דארפט איר? צוואנציג געגעבן. איך בין אריינגעקומען זאגט ער דיין טאטע האט שוין גענומען דיין טאטע, זאג איך וואס האב איך מיט מיין טאטע, מיין טאטע עסט א כזית מצה און איך עס, און איך האב קיין עין הרע א פאמיליע פאר מיר, זיי האבן אויך געמיינט ס'איז גאט'ס גיפט טו ערט, דעמאלטס האב איך מיך אויסגעלערנט מ'קען לעבן אן סאטמארע מצות אויכעט, און אסאך מענטשן האבן זיך עס אויסגעלערנט, און מ'האבן זיך אויסגעלערנט, די קעמפ איז אויכעט נישט נאר ר' אידל'ס ס'איז אונזערס גלייך, מ'האט פון אונזערע טאטעס גענומען געלט אז מ'זאל דאס קענען בויען. זיי זענען נישט בעל הבתים, זיי זענען גארנישט מער ווי אן איינגעשטעלטע, ער האט שוין געכאפט זיינס, דער דוד האט שוין געכאפט אפאר יאר צוריק האט מען אים געוואלט מאכן אויס, ווייל די ביזנעס לייט האבן נישט געוואלט די וועי הי'ז ראנינג איט, ס'איז דא דא די יאקאבאוויטשלעך, און אז די זעלבע דארף מען טוען אין די קעמפ, און איך וויל נאכאמאל בעטן, דער איז נאו ריזן, איך האב דאס געשריגן אין ארץ ישראל יארן ביז מען האט געפאלגט, איר ווייסט אין ארץ ישראל איז היינט נישט דא איין מוסד, איין בית יעקב וואס האט א זכר וואס ער זיצט מיט די מיידלעך, נישט דא אזא זאך מער. כ'האב זיי געזאגט, דארפסט האבן א מענטש וואס ער זאל זיין דער מנהל, אלעס בין איך צופרידן, זעקס גאסן אוועק, דינג אים א צימער און דארט זאל ער זיצן. האט נישט קיין שום רעכט דא צו זיצן. איך דענק ר' מאטעלע האט אריינגענומען איינעם לארענץ צו זיין ביי די מיידלעך, האט ער אים געזאגט הדרכה, קיינמאל זאלסט דיך נישט געפונען אין בילדינג מיט די מיידלעך. דו הערסט? ער נעמט אים אריין מנהל פאר די מיידלעך, אבער ער זאל זיך געפונען א גאס אוועק. און דאס איז נישט מער ווי ריכטיג. די מיידלעך זיי זעען איינער איז א גרויסער מענטש און דעי סטארט פאלינג אין לאוו וויט הים און די פארשטייסט קראטשעס און נאכדעם הייבט זיך עס אן עט די ענד לאזט זיך עס אויס נישט גוט נישטא קיין שום ריזען פארוואס אין סאטמארע מיידל קעמפ זאלן זיין מענער סאיז דא מענער ווייל סאיז דא א קעכער סאיז דא געוויסע זאכן וואס מקען נישט מאכן פרויען זאלן טוהן כ'גיי נישט איבערדרייען סדרי בראשית, כ'גיי נישט טון די זאך, דער דער פאלטיטשאנער זון האט איבערגעדרייט סדרי בראשית, ער גייט ווערן א מיידל, די מצב איז אזוי שרעקליך, ס'יעצט דא אין ארץ ישראל נאך איינער, ס'איז שוין געווארן מ'האלט ביי פֿערציק, האלט מען שוין פארטי, און ס'דא אין רחובות א שול זענען זיך צוזאמגעקומען פֿערציק זכרים האבן זיך געמאכט מיי- אין נקבות און נקבות זכרים, אלץ פון היימישע, מיט שטריימלעך און רובם ככולם האבן חתונה געהאט און זיי האבן קינדער, ווייל אונזער חינוך שטינקט, ס'איז. א אויסגעלאסענער חינוך, מען האט אונז איינגערעדט איין זאך אז די ציונות האלט אויף משיח'ן, ס'איז שוין לאנג נישט דא קיין ציונים, די קינדער היינט ווייסן נישט וואס ציונות איז בכלל, זיי ווייסן נישט וואס דאס איז, נאר דאס האלט אויף משיח'ן, דאס האט געמאכט אז אין די צייט וואס מען האט געדארפט רעדן פון צניעות און פון קדושה האט מען געשריגן איך טו דאך אלעס וואס איך קען, פארשטייסט? צו מיר זעען זיי אויס ווי איינער וואס עסט זופ, א טעלער זופ, א גרויסן טעלער, מיט א גאפל, ער קען א גאנצן טאג עסן די זופ, באט הי וויל נעווער געט עני. פלעיס, און מען דארף ארויסווארפן דעם יצחק שטערן, דער איז סתם א שייגעץ אן אויסגעלאסענער, נאר וואס זלמן לייב האט פאר אים מורא, זאליק האט פאר אים מורא, און וואס קענסטו טוהן, ער קען טוהן וואס ער וויל, ער איז א מנהל, ער גייט נישט פאר לאנג טוהן, ווייל אונז טוהן מיר אויכעט וואס מען דארף, ווייל ער איז א מנהל און ער רייצט אויף קינדער, אונז האמיר אלעס, אונז האמיר גענוג טעיפס פון אים, אונז האמיר אסאך פון אים, און דיס קענט גאו אן לייק דיס, דער זאליק און אהרן מיט די אלע חברה דארפן איין זאך וויסן, ס'איז געווען אמאל דער לייב האט געכאפט דעם פוקס, ער האט אים געוואלט צו צורייסן, עסן. אויפעסן פאר סאפער, האט אים דער פוקס געזאגט, יעדער באקומט דאך דעם לעצטן ווינטש, געב מיר אויך א לעצטן ווינטש. זאגט ער, אקעי, וואס איז דיין לעצטער ווינטש? ער דו ביסט א לייב, שאגת ארי, דו האסט זייער א שיינעם קול, איך וויל זאלסט אראפלייגן דעם לכה דודי פון פון וואס מען זינגט אין סאטמאר, לייג עס אראפ, וועסטו שיין אראפלייגן, נאכדעם קענסטו מיך אויפעסן. און מיטן ער נעמט זיך דער. דער לייב נעמט זיך גארגלען, אינמיטן דער פוקס כאפט א געלעגנהייט ער אנטלויפט, שרייט ער אים האסט דאך מיך אויסגעשפילט, האסט דאך געזאגט אז נאכדעם ווען איך ענדיג דעם לכה דודי קען איך דיך אויפעסן, די. הער מיך אויס רב לייב, יו העוו טו סטרעיטן יור סעלף אוט, דו ווילסט זיין א חזן אדער א שוחט, אז דו ווילסט זיין א חזן ביסטו נישט קיין שוחט, און אז דו ווילסט זיין א שוחט ביסטו נישט קיין חזן. די זעלבע דא אויכעט, יעדער איינער דארף זיין אויסגעסטרעיטענט וואס זיי ווילן זיין, זיי ווילן זיין א חזן אדער א שוחט, זיי ווילן זיין א מענטש וואס ער געט צו עסן, ער קאכט, ער סערווירט, אדער ער וויל זיין א סעקס פריק, ענד דעי דאונט גאו טאגעדער ענימאר, אמאל האט מען געקענט טוהן וואס מען האט געוואלט מיט די קינדער, ס'איז געווען ממש א הפקר, און עטס ווייסט אז היינט איז שוין נישט, איך באקום פון מיינע גרעסטע שונאים די חרמות לייגער, זיי זאגן הרב נחום ווי העוו טו עדמיט דעט יו דיד א פענאמענעל דזשאב, זאג איך אים, איי דידנט דזשאסט דו, איי עם סטיל דואינג, איך ארבעט מורא'דיג שווער, איך בין געווען אין מדינת ישראל ימח שמם וזכרם מיט די ציונים וטשעטעפטשעטשע די גאנצע ניין יארדס, איך ווייס די מעשה, איינער האט אמאל געזאגט פארן רבי'ן, אה, רבי'ן האסט דאך געזאגט, ער איז שוין געווען רבי דעמאלטס, זאגט ער, אוי אוי אוי, אנטשולדיגט אנטשולדיגט די רבי, זאגט ער, זאג דריי מאל ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, די האול ניין יארדס, די ציונים זענען אויף אלעם שולדיג, נאר וואס? איך זאג נישט אז זיי זענען שולדיג, די עולם זאלן מיך נישט מיסאנדערסטענד, איך האלט זענען שילדיג אבער זענען נישט אלעס שילדיג עניוועי איז געווען אזוי אז כבין געווען אין ארץ ישראל און כהאב געזעהן אז דארטן געט מען א מענטש א טשענס מען זאגט אים אז אויב דו האסט געטוהן אמאל א סעקשועל עקט און יעדער ווייסט דאך דו האסט דאך עס נישט געוואלט טוהן ווייל ווער וויל עס דען טוהן הגם די גמרא זאגט פארקערט. ביי עריות איז נישט שייך קיין מתעסק, בחלבים ועריות שהרי נהנה, ער האט הנאה, ער קען נישט זאגן ער האט עס נישט געוואלט טוהן ביקאויז למעשה האט ער עס אינדזשויט א מחיה, אבער לאמיר גיין צוריק בפשטות. בקיצור, איז דא אין ארץ ישראל א סיסטעם וואס זיי זאגן אז זיי נעמען דעם מענטש און זיי קעסטערייזן אים, קעסטערייזן הייסט מען געבט אים נידלס עפעס אפאר וואכן איינס נאך. דאס אנדערע און נאכדעם די גאנצע פיפיק מיט די באלס, די עיקר איז ס'הארגעט די די באלס, דארטן קומט די די זאמען, קיצור ס'הארגעט אוועק די מענטש און א גוטן טאג האט נישט ער, ס'הענגט אים נאך א וויידל פון אפאר פונט דעטס אלל, דער'ס נאו סעקשועל פילינגס, דער'ס נאו נאטינג, און דאס האט מען אין ארץ ישראל, האב איך געארבעט אויף דעם זייער א לאנגע צייט, מ'זאל דאס מאכן דא אין אמעריקע אויך. וואס דארף איך אז נחמיה וועבערמאן זאל זיצן אין דזשעיל ווי א משוגענער? איך ברויך דאס נישט. מען שניידט אים אפ די באלס, די טעסטיקלס, איז ער אזוי ווי יעדער מענטש וואס האט נישט קיין סעקס דרייוו. איז דאס האב איך זייער שטארק געארבעט אז מען זאל דאס ערלעדיגן. איז ווען ס'איז געקומען דא, ס'איז געגאנגען בעק ענד פארט, ס'גייט שוין פיר יאר בעק ענד פארט, און ס'איז געקומען יעצט מיט א נייע זאך, קודם האבן זיי געטענה'ט אז מען קען נישט. זיי האבן געפרעגט אסאך פריזענערס וואלד יו.

אן סעקס דער'ס נאו לייף. איז למעשה האבן זיי דאס נישט געלאזט. זיי האבן גע'טענה'ט איטס אגעינסט די לאו. לעצטנס ארבעט מען און צוביסלעך קומען ארויף נאך נאך און נאך גאווערמענטס וואס זאגן אז זיי זענען אינטערעסירט. יעצט ס'איז דא אזוי, דזשארדזשע, אייאווא, לואיזיאנע, מאנטענע, ארעגאן, טעקסעס, ענד וויסקאנסין האבן זיי געזאגט אז זיי האבן עקספערימענטעט מיט קעמיקעל קעסטרעישאן און זענען זייער צופרידן. די חזירים לויפן נישט מער נאך פאר סעקס און. ס'דא דריי סטעיטס, קאליפארניע, אייאווע און פלארידע, געט מען זיי א סענטענס פון קאורט, קעמיקל קעסטרעישן, טאמער זיי האבן געטאטשט ווען מען טאר נישט. יעצט דאס וואס כ'האב ענק אויסגערעכנט, קאליפארניע, פלארידע, דזשארדזשע, לואיזיענע, מאנטענע, ארעגאן, טעקסעס, און וויסקאנסין, די אכט סטעיטס געבן דאס פאר א רעמעדי. זאגט מען פאר יענעם ליסן יו אידער גאו טו דזשעיל אר מען מאכט די קעסטרעישן יעצט אויב סאיז גאר א גרויסע קריים למשל א פופציג יעריגער געטאטשט א צוועלף צו א דרייצן יעריג קינד ער קילט דעם פאר לייף פרעגן זיי עם אפילו נישט עטס מענדעטארי אין סערטען סטעיטס היינט פארשטייסט און במילא האבן זיי

די תורה, איך האב פונקט אזויפיל מיט די תורה ווי פון ענק, ווען ס'קומט צו ראטעווען קינדער איז נישט דא חלילה קיין תורה, זעסט דאך די הצלה מעג פארן שבת און יום טוב, זאג מאל לייב פיליפ די בהמה מיט די אנדערע האבן נאכנישט געזאגט אז מען טאר נישט, זיי האבן גע'פועל'ט אז א גוי זאל צוריק דרייוון אלע משוגענע זאכן וואס זיי האבן גע'פועל'ט, למעשה שטייט אין די גמרא אז א איד זאל עס טון ווייל א גוי איז נישט אזוי זריז ווייל סא ער האט אין דר'ערד דעם איד, נאר ער איז דאך א באנטש אוו בהמות. זיי האבן א פראבלעם, שלמה המלך דער חכם מכל אדם האט געמאכט אן עירוב, ווי מען האט געמאכט דא אין שטאט אן עירוב, און דער רבי האט געלאזט טראגן אויפן עירוב, און דער עירוב איז א פראבלעם. כ'האב יעצט ארויסגעגעבן אויף מיין בלאג צוויי בריוון, איינס איז וואס יאסל אשכנזי האט געשריבן, און איינס איז וואס דער אודווארער רב האט געשריבן. מ'איז געווען ביים רעבן, דער רבי האט געגעבן געלט מען זאל בויען אן עירוב, און ער האט געזאגט פארן אודווארער רב'ס ברודער ר' אשר אנשיל קרויס איך וויל דו זאלסט בויען אן עירוב, און איך גיב דיר מעות קדימה. און דא קומט אן א נייע תורה, דער רבי האט געזאגט. געזאגט אז מען טאר נישט טראגן אויפן עירוב ווייל ס'איז שקר, אזוי זעט אויס אלעס וואס מען האט נאכגעזאגט פון רבי'ן, דער רבי האט אמאל געזאגט מען זאגט פון מיר נאך אזוינפיל זאכן אז ווען איך לעב אין צוויי הונדערט יאר וואלט איך נישט געקענט אזוינפיל צאמרעדן, און דאס איז וואס דא גייט פאר, איז במילא וואס מען טוט איז אז מען נעמט קער פון די קינדער, איז עס א מורא'דיגע זאך, כ'על מסביר זיין וואס איך מיין, גייסט אריין צו א דאקטער, ער גייט דיר זאגן ער גייט אפערירן דיין ווייב צו דיין א קינד חלילה, דו פרעגסט אים אויס פונקטליך אלעס, און הי איז מאור דען העפי טו טעל יו, ביקאוז דאס איז דאך זיין פרייד. לאידך גיסא, ער רעכנט זיך שוין מיט דיין קינד אדער מיט דיין ווייב אנדערש ווי מיט אן אנדערן. פארוואס? ער זעט דא דא א מענטש וואס איז לוקינג עפטער און אז ס'עט עפעס נישט געלינגען, היל בי אפסעט און ער וועט נעמען גראד א לויער און ער וועט אים סוען. סאו הי העז טו בי ווערי ווערי קערפול אן וואט הי איז דואינג. און דאס איז א מורא'דיגע זאך.

פלייש. און וועגן דעם זאג איך ענק, יעצט איז פאר די קעמפ, ס'גייט זיך אנהייבן, אויב דו שיקסט א קינד אין א קעמפ, ווייסט נישט די גאנצע סטעף, ווער דארט גייט זיין, ביסטו נישט ווערד גארנישט, מעיבי יו באוט דיס טשיילד אין א פייוו ענד טען סענט שאפ אלסא, מעיבי דו ביסט נישט דורכגעגאנגען חבלי לידה אויך נישט, דעטס איז ליטל עז יו קען קעיר אבאוט יור טשיילד, און דעס דארף מען זייער זייער שטארק אריבער געבן, יעצט איז דא נאך א זאך. עטס ווייסט מען גייט עפענען א קאסינאו לעבן די קעמפ דער גאווערנער האט אפגעקאלט די צוויי סאטמארע שקצים די רבנים אזוי גערופענע און ער האט געזאגט ליסן לאז עס דורך גיין ווייל דא איז די איינציגע פלאץ ווייל סאיז נאנט צו די שטאט און עס אויכעט מיט חסידים פארשטייסט קאקט מען זיך אויס אויף זיי מיט פאליטישענס וואלט ער געהאט א צען יאר מלחמה און ער האט געזאגט איך לייג שוין ביי צלם שוין יעצט איז דא א מוראדיגע זאך וואס איז ארויסגעקומען. ס'איז ארויסגעקומען היינט אין צייטונג. עטס ווייסטס דאך, די וועלט גייט פאראויס און ס'בלייבט נישט שטיין. ס'גייט. קיצור, ס'איז היינט דא אין צייטונג. עטס ווייסטס דאך, נחום ראזנבערג האט פאנטאזיעס, אביסל צודרייט איז ער. עטס קענטס דאך ענקער אלע בולשיט סטאריס וואס סאטמאר האט פארקויפט אלע יארן. און יצחק יונה, דער בחיים שטערן, ער האט ענק געפירט ביי די ביי די ווי מ'דארף נישט. ער אליינס איז א חזיר, גערעדט מיט בחורים חזיריי. דער טעיפּ גייט סורפעסן ווען מ'גייט מיט מ'גייט אים נעמען יעצט פאר אינוועסטיגעישאן נאט דאס דאס קען נישט אזוי דורך גיין מער נאר איך געב עס איבער פאר די וואס זיי פירן איך זאג עס אלע איך בין נישט ענקער דורטי ווארק דוער אדער ווילטס עס ווען נישט האב איך ענק אלע אין דר'ערד פארשטייסט יעצט איז דא היינט אין צייטונג זיי טענה'ן אייביג אז די על דזשי בי טי קיו טוט מען זיי דיפרייוון פון זייער ווילן זיי ווילן אזוי מ'טוט זיי דיפרייוון עניוועי איז דא יעצט א דזשאסטיס רעפארם גרופ, און דאס פירט מענטשן וואס זיי האבן סעקס טרעידס, דאס מיינט זיי האבן שיקסעס וואס זיי ארבעטן פאר זיי, און ס'איז אן ארגענעזעישאן פון צוואנציג מענטשן, און זיי ווילן דיקרימינעלייזן פראסטעטוטס, פראסטעטוט וויל גיין פארדינען געלט, שי איז איגער טו ערן מאני, רייט? זי וויל אויכעט איינער זאל איר א שטופ טון, מיט וואסערע רעכט האסטו דאס אפצושטעלן? ממילא אז דו האסט נישט קיין רעכט אפצושטעלן דארף מען עס מאכן ליגעל. יעצט פעברוארי דעם פֿינף און צוואַנציקסטן טווענטי ניינטין, דאס איז אפאר חדשים צוריק, איז געווען גרויסע הירינגס, און ס'האלט דארטן אז די ביל גייט דורכגיין עני טיים, ס'וועט אויכעט דורכגיין די זעלבע צייט אין מעסעטשוסעס, די גרויסע שטעט, און מעין, און זיי גייען נאך מאכן מער אז ווען מען פארט אויף וויקעישן אין די אלע פלעצער זומער קען מען זיך גארנישט ווי מען זאגט זאגן אז מען טאר נישט, דאס מיינט אז אונז גיימער ליגעלייזן אין ניו יארק, סעקס, זונות, פראסטעטוטס, שטעל דיר פאר וואס דא גייט פאר, און דער גאווערנער און דער מעיאר גייט עס דורך לאזן, זיי שרייבן אלע, די צייטונג זאגט עס, איטס אנלי ע מעטער אוו טיים איטס גאנא גאו טרו, קומט אויס אז דעם זומער גייט זיין איינע פון די אנגעשטרענגסטע און די שווערסטע זומערס וואס איז דא. ס'איז א מורא'דיגע זאך. מיר האבן א קאסינא, מ'האט מיך שוין געקאלט אפאר מאל, נישט יעצט,, נאך פאר א יאר און פאר צוויי יאר, אז אינגעלייט זענען דארטן סטאק, זיי שפילן אפ גאנצעטע נעכט, אפילו אום שבת שפילן זיי. דאס איז אזא מין תאווה, אזא אדיקשאן, ס'איז רחמנא ליצלן. און למעשה, יעצט האלט מען שוין מאריוואנע איז אויכעט ליגעל, אין ניו יארק קען מען נאכנישט קויפן איבעראל, אבער מ'קען עס אריבערברענגען סערטען אמאונט, מ'קען ברענגען פון באסטן, פון אנדערע פלעצער, און יעצט גייט שוין זיין די. פראסטיטושן אויכעט, און ס'גייט קומען זומער אויכעט. און אז ס'גייט קומען זומער אויכעט, די ווייב איז אין קאנטרי און ער וועט ארויספארן צו עפעס א פראסטיטוט, זעמער פארטיג. ועל כן אומר אני, זאג איך, ווער ס'לאזט איבער א מאן אפילו איין נאכט און זי אטענדט נישט אים און ער אטענדט נישט זי, זאלט איר וויסן רבותי, דער מאן גייט טשיטן. איך בין נחום, חזון נחום אלקושי, איך בין נחום און איך ווייס פונקטליך בנביאה אז זיי גייען טשיטן, און ווען זיי גייען טשיטן זאלסטו נישט האבן קיין טענות צו מיר, זאלסט וויסן, דו האסט אים געגעבן א טשענס, און דאס איז וואס איך וויל ענק זאגן רבותי, ס'גייט יעצט ארויסקומען א געזעץ, און ווער ס'גלייבט נישט, ווער ס'האלט אז ס'איז אלץ ליגנט, וויל איך ענק זאגן, ס'איז אויף יו עס ניוז און ווארלד ריפארט, ס'איז אין צייטונג שוין היינט, ס'איז שוין אין אלע צייטונגען, און ס'איז מורא'דיג וויכטיג, ס'איז אין דעילי ניוז. ס'איז אין א קאועד, ס'איז איבעראל שוין. סאו מ'דארף אסאך אסאך היטן די קינדער. און דעם אייגענעם מאן אויך, און די פרוי דארף מען אויך היטן. ס'איז דא נאך א זאך. אויב ס'איז געווארן אזא הפקר וועלט און אזא ליגעל זאך צו מאכן זנות, איז דאך דער וואס ארבעט אין קעמפ און ער מישט די טאפ פאר דיין קינד, די סיריעל מיט די גריס מיט אלעם, דער זיצט דאך אויכעט א האלבע נאכט און ער זיצט ביי די זונה און ער טאטשט איר ווי מ'טאר נישט מיט אלעם. און עס איז אלץ אינפעקשעס דיזיזעס. מען דארף אין יעדע קעמפ אובאכט געבן ס'זאל זיין גענוג גלאווס אז ווען זיי טאטשן די עסן זאלן זיי נישט טאטשן די עסן אליינס, און אויכעט אז ס'זאל זיין די בעסטע זייפן, אנטי בעקטיריע, טאמער נישט איז אן אומגליק, און אויב וועט עטס נישט אובאכט געבן און ס'וועט שטארבן איינער, א כפרה דערויף, יו נאו, איטס איזיער דען ווי מען זאגט טעיקינג קעיר אוו יור טשילדרען, סאו עניוועי, זיי ווילן עס נישט רופן אז זיי גייען ליגלייזן פראסטיטושן, שרייבן זיי אזוי. יו עס ניוז, ניו יארק סטעיט לאו-מעיקערס אינטראדוס ביל טו דיקרימינעלייז סעקס ווארק, מ'מעג מאכן סעקס ווארק, מער נישט דא קיין קרימינעלעזעישן, און מ'זעהט פיקטשערס אינעם צייטונג ווי הונדערטער פרויען זענען דארט און דא איז סעקס ווארק, איט ווארקס, פארוואס, זי וועט מאכן אפאר טאלער, שוין דעטס איט, דאס איז וואס דער עולם וויל און פארטיג. כ'האב עס ארויפגעלייגט אויף מיין וואטסעפפ. ווער ס'האט די טמא'נע כלי זאל עס ליינען, איטס ווערי אימפארטענט וואטס גאוינג אן. יעצט אזוי ווי רוב עולם הערט איך מיך אויס און זיי פאלגן, זיי טוען צו די זאך, איך ווייס. כ'האב נאר געוואלט א קלייניקייט מאכן, זייער א וויכטיגע זאך, אז דו שיקסט דיינע קינדער אין א קעמפ זאלסטו אויך וויסן וואסערע הכשר מ'געט אים דארט צו עסן, אויב מ'געט אים נישט קיין כשרות אזוי ווי דו עסט אין די. זאלסטו וויסן שיקסטו אים אין א לייבן גריב. ס'איז נישט דא קיין שום טעם פארוואס אונז זאל מען נישט קענען אריינשטעלן ס'דא דאך אזויפיל מענטשן, וואס שיקן קינדער אין קעמפ, פארוואס זאל מיר אונז נישט קענען אריינשטעלן אונזערע השגחות וואס אונז וויל מיר און א לאקעל משגיח זאל וואטשן אין די קאך? איך ווייס איך האב זייער א קליינע קאך ווען איך בין א פרייוועט מענטש, עטס ווייסט וויפיל פראבלעמען מאכט זיך אין יעדע אידישע קאך? וויאזוי דאס אין אזא גרויסע קעמפ מאכט זיך גארנישט, ווער איז משגיח אז מען זאל באקוקן די סחורה אויב ס'איז די ריכטיגע סחורה, מישט זיך אמאל אויס.

דעם אייבערשטן זאל ער מגלה זיין וואס דער אמת איז, האט אים דער אייבערשטער מודיע געווען פון הימל אז דאס איז עס, וויאזוי האט ער אים מודיע געווען? דער קעניג איז געפארן אויף יאגד, דאס מיינט כאפן חיות, און ער האט זיך פארבלאנדזשעט אין וואלד, און ער איז פארלוירן געווארן, און ער איז געגאנגען און ער האט געטראפן א וואסער, און ער האט געדארפט אריבער שווימען דעם וואסער, ווייל אויף די אנדערע זייט האט ער געזען אז ס'איז לעכטיג פון עפעס א הויז, און דארף דאך האט ער קענען דארטן אנקומען צו דעם הויז, איז ער געגאנגען, איז ער אדורך געשווימען, און ער איז געווען אינגאנצן נאס, דערשראקן אויכעט און פארפרוירן האלב אויכעט. און ער איז געגאנגען שוין איין שטוב צו צווייטע, ער האט נישט געוואלט זאגן ער איז דער קעניג, ווייל ווען ער זאגט ער איז דער קעניג וואלט מען דאך אים געהארגעט, איך מיין איך האב דעם קעניג דא. ביז ער איז אנגעקומען צו עפעס א איד, און א איד האט אים יא אריינגעלאזט. מען האט אים געטוישט די קליידער, ער האט אים געגעבן צו עסן, נעקסטן אינדערפרי, דער קעניג וויל אוועקפארן, זאגט ער, זאלסט וויסן, איך בין דער קעניג, איך וועל דיר שיקן א פיאקער זאל דיך אויפפיקן אויף ווין, די גרויסע מלוכה'דיגע, שטאטישע מלוכה, און איך וועל דיר באצאלן באלוינען. און אזוי איז געווען, מ'האט אים געשיקט א פיאקער, מ'האט אים געגעבן א ספעשל פעס, ער קען אריינגיין, קומט אריין צום קעניג, פרעגט ער, דער קעניג פרעגט אים, האסט דאך מיך געראטעוועט מיין לעבן, ווי אזוי קען איך דיר דאס באלוינען? זאגט ער, ניין, דארפסט נישט באלוינען. עפעס דאך, זאגט ער, הער אויס, ס'איז דא א איד וואס ער וואוינט אין א שטאט לעבן מיר, און ער האנדלט מיט די זעלבע תכשיטים ווי איך, ער האנדלט אזעלכע דזשולערי, איז ממילא נעמט ער דאך מיר צו א חלק פון די פרנסה, האט ער זייער שטארק געבעטן דעם קעניג ער זאל געבן א איסור אז דער איד זאל נישט טארן אריינקומען אין די געגנט פון די שטאט, האט ער אנגעהויבן צו וויינען דער קעניג, זאגט ער, יא, איך געב עס דיר, ס'נישט קיין פראבלעם, זאגט ער, אבער דו טיפש, דו האסט דאך געקענט בעטן א הויז אין ווין, האסט דאך געקענט בעטן פרנסה,

דרעק האב איך אים געלאזט איבער אין סענדז סטריט, קיצור קומט דארטן א איד ביי די לוויה, מען ווארט די מיטה זאל קומען, קומט דארטן א איד און זאגט הויעך פאר יעדן, יעדער זאל הערן זאגט ער הויעך, צו רשעים טאר מען נישט זאגן גוט יום טוב, שוין א גוטן טירם, קיצור איך לאז מיך נישט פון די חברה ווייל איך האב נישט קיין שום דרך ארץ ווען איינער טשעפעט ווייל ער טשעפעט נישט מיט מיר, זאג איך אים רבי איד זעסט דא וואס מען גראבט מיר יעצט א קינד, דו ביסט נישט בולעט פרוף, דזשאסט רימעמבער יור נאט בולעט פרוף, די חברה מאן זיך אויפגעהויבן ער איז אנטלאפן מיטן קינד, וואס האט עטס אזוי מורא, דער אייבערשטער זאגט דאך די אלע זאכן, עניוועי איך בין אבער אויך אוועק. איך מיין וואס איך דארף צו שטערן יענעמס לוויה טאר מען דאך זיכער נישט, ס'געווען א מאמע האט זיך געוואלט נעבעך אויסוויינען די הארץ, זי איז נאך געווען פארן באגראבן, מ'האט נישט געטארט וויינען יום טוב, מען האט אוועק געשיקט דאס קינד אאוט אוו טאון צו די קבירה, סאו איך גיי נישט צו שטערן יענעם, איך זאג נאר אויך און אין סענד סטריט האט מען אזוי געלערנט, ר' עמרם בלוי האט געהאט א ברודער וואס איז געווען אן אגודיסט, א הויפט פון די אגודה, ער פלעג גיין צו זיינע שמחות, האט מען אים געפרעגט וואו רעבע פארוואס רעבע ציונות? איך האב א קבלה פון אלטע קנאים אין ירושלים אז אויף צוויי פלעצער רעכנט מען. האט מען זיך נישט נישט ביי שמחות און נישט ביי לוויות איז בקיצור איך בין אבער אויך אוועק כ'האב נישט געוואלט יענעם שטערן אבער איך בין געשטאנען ווייט געשטאנען ווי דער עולם שטייט ווי די אלע סענסטריט שקצים שטייען למעשה האב איך געזען ווי ס'איז אנגעקומען די ווען און די ווען האט זיך געשטעלט אונטערן בוים עטס וועטס יעצט גיין באקוקן וועטס זען וואס איך זאג ענק איז הונדערט פראצענט עקיורעט ווייל איך בין נישט קיין גאסן יונג. איך באק נישט קיין מעשות. זיך געשטעלט פונקטליך אונטערן צווייג. איך בין געגאנגען דארט צו צו אפאר אינגעלייט. איך האב זיי געזאגט, גיי זאגטס דעם ארון ער זאל זיך נישט אפשטעלן דא, ווייל דא איז א אוהל, דא קומען זיך דאך כהנים אויך. נישט אין די ד' אמות, אבער די ביימער זענען מאהיל. איך האב נישט געוואלט צוגיין ווייל איך גיי נישט שטערן יענעם די שמחה. און חוץ פון דעם, איך האב אן אלטע שאלה, איך ווייס נאכנישט ווער ס'איז א כהן און ווער נישט. פארשטייסט? איז למעשה האב איך נישט געוואלט גיין מאכן א אויפרידעריי, אבער מ'איז געשטאנען דארט צען פופצען מינוט ביז די מאמע האט זיך אויסגערעדט.

און ווער ס'איז געווען א כהן ס'איז געווען א אוהל ווייל די גאנצע לענג ווי מ'האט געוואקט איז דא ביימער, דאס זאלט עטס ענק אויסלערנען, ווען ס'איז דא א מענטש וואס עטס קענטס פון אים האבן א טובת הנאה דאונט קיק הים אוט ביקאוז ביזט נישט אזוי פערפעקט יו דאונט נאו עווריטינג ענד דעטס איט, איז געווען טומאת כהנים, פיינע לוויה מיט טומאת כהנים, דאס זאלט עטס ענק אויסלערנען, שטויסטס ענק שוין אן יעדן תלמיד חכם יעדן ערנסטן מענטש ארויסגעווארפן פון די קהילה וועם ס'האט זיך צוגעדאכט ער דיסעגריט נישט מיט די שיטה ענקער אייגענע. געמאכטע שפלה שיטה און דערפאר זענט עטס געבליבן מיט די גרעסטע עם הארצים מיט די טירנאוער זענט עטס געבליבן חצקל לייב טירנאוער קומט אמאל אריין צום רבי'ן און זאגט דער רבי האט מיך צוויי שעה אויפן וועג געוואלט מפתה זיין ער האט געוואלט זיך מפייס זיין און מיט דעם איז דער רבי געבליבן מיט די באקעס יעדער ערנסטע תלמיד חכם האט זיך אוועק געצויגן עניוועי סאו דאס וויל איך ענק אויסלערנען מען שטייט ביי א לוויה דו זעסט אז דער אייבישטער מאנט עפעס איך ווייס נישט וואס ער מאנט אבער עפעס מאנט ער ווייל ס'איז נישט קיין נארמאלע זאך צוויי קינדער זאל א מאמע א טאטע און א מאמע פארלירן. איינע פיר יאר צוריק און איינער יעצט, ס'איז נישט קיין לא דבר ריק הוא, און ס'איז אויך נישט אז ס'איז געקומען א באמבע און ס'האט געפלאצט, ניין, ס'מיידל איז אריין אין בית הכסא, האט געזאגט זי פילט זיך נישט אזוי גוט און שי נעווער קעים אוט, פארשטייסט? סאו לערנט זיך אויס סאטמאר, קאקמער, פירטס א געשעפט, פירטס עס גוט אין דער ערד אריין, ס'פארט שוין עניוועי גוט אין דער ערד, די יוגענט, די אלע זענען מיט מיר, זיי זאגן מיר, נחום, וויאזוי מ'האט ענק געקענט אזויפיל בולשיט איינרעדן ווייסט מען. נישט דער תירוץ, אונז האמיר דעמאלטס געגלייבט פאר אונזערע אויטאריטעטן, היינט זעמיר געווארן אזעלכע אפיקורסים אז מען גלייבט גארנישט, איך זאג אייביג ווען איך ווייס זיי נישט פון מיין טאטן און פון מיין מאמען שמע ישראל ה' אלקינו השם אחד, איך ווייס עס נאר פון ר' בזיונו פיליפ מיט די אלע שקצים חזירים, וואלט איך נישט געגלייבט דערין, וואלט איך געזאגט זיי האבן עס אליינס פאבריצירט, אזא מין מצב איז געווארן, די לגיונות איז אויף אונז פארקויפט. כ'האב געוואלט זאגן, כ'האב צוזאמגעשטעלט דא פון וואטסעפפס, מענטשן האבן געפרעגט, מען האט געענטפערט, ס'האט זיך געטון, כ'וויל דער עולם זאל האבן א שטיקל באגריף, אז דער עולם איז מיט אונז, דער עולם האלט אז אונז טוה מיר גוט, ס'איז דא קאמפלימענטס אלל אווער, איז במילא שטעל איך ארויף די אלע זאכן, ס'וועט זיין זייער אינטערעסאנט פארן עולם צו הערן, און ס'איז דא אסאך זאכן וואס דער עולם וואלט אויך געפרעגט, און אזוי אז יענער פרעגט און מען ענטפערט, דארף מען נישט אלעס איבער'חזר'ן. איז לייג איך דא ארויף א סיריס פון עטליכע און פערציג שאלות ותשובות בעק ענד פארט, און אזוי ווייטער. ערב יום טוב האב איך מסביר געווען אז יעדער מוז צוהעלפן צו די מלחמה. גייט א בחור'ל אריין אין מקווה און איינער שטייט אויסגעדרייט און קוקט אים אן נאקעטערהייט, דער בחור'ל שעמט זיך, דער בחור איז א איידל קינד, זאל ער געבן זיך א דריי צו דעם איד און זאגן, חזיר, וואט דע העל אר יו דואינג דער? קיצור, די מענטשן האבן מיך אנגעקאלט דו מאכסט אז עס פיינטן מיר די בחורים, זאג איך אים, גאו טו העל, העי אלע איך האב שוין געזען ענקער אלע פרומע, עניוועי. ס'איז דא א מעשה אין ספר חסידים אז א טאטע האט אנגעזאגט א קינד זאל זיין זייער אנגעהיטן פון די פרומע, דאס זענען דרעטליגערס, האט חתונה געהאט און די ווייב האט אים געזאגט מען טאר נישט טרעטן אויף די פלאר ווייל יעדעס מאל מען טרעט אויף די פלאר צוקוועטשט מען ווערעם, האט ער געזאגט אוי דאס האט דאך מיין טאטע געמיינט, האט ער געזאגט זיין ווייב ער מוז אוועק פארן יעצט אויף ביזנעס. און שוין, ער האט זיך באהאלטן אונטן אין קעלער און האט געזעהן ווי ס'קומען צו איר וויזיטערס א גאנצע נאכט. פארשטייסט? דאס איז די פרומע. אזעלכע ליגנערס, בלאפערס. איך מאך די קינדער אז עס פיינטן מיר. וואס? דו חזיר וואס דו ביסט! דו לאזט דאס קינד מ'זאל אים מאכן משכב זכר. עניוועי, איך האב עס געזאגט. קאלט מיך יעצט אן א איד פון בני ברק, ער איז א בלאן, און ער זאגט ער איז געווען נתפעל. ער איז אזוי נתפעל געווען, עס איז אריין געגאנגען א בחור אין מקווה, און ער איז פונקט דארט געווען, נישט אלס משגיח סתם אזוי, און דער בחור נעמט זיך אויף ביי אים שרייען קולות דו חזיר דו טובל וצא, טובל דיך און געט די העל אוט, ער האט אים אזעלכע גרעפיק לשונות גענוצט, ער איז געווארן נתפעל, יא ברוך השם. ברוך השם, די גרעפיק לערנען זיי זיך אויס פון מיר, און צו מאכן די מינע אקציעס לערנען זיך אויך אויס פון מיר. איך האלט אז מען דארף דאס טון אין יעדע מקווה. עס דארף מען האבן איין מענטש זאל וואטשן אויף יעדן, יעדער בחור זעסט איינער דארטן דו חזיר דו וואס טוסטו, דער האט זיך שוין אפגעטובלט איינמאל צוויי מאל דריי מאל, שוין גענוג, געט די העל אוט. און דאס איז די נעקסטע מאוו, יעצט ארבעט איך זייער שטארק אויף דעם, מען האט געשטעלט ברוך השם צעטלעך אין גאנץ ארץ ישראל, ס'איז דא א ארגענעזעישאן וואס איך האב געהאלפן גרינדן שלום בניך, א סייקיאטריקע ארגענעזעישאן, מען האט פירגעשטעלט די דריי זאכן וואס איך זאג, אז קיין בחור זאל נישט אויף זיין אליינס, נאר טאמער די טאטע איז אויף מיט אים. און אויכעט ער זאל נישט גיין אין קיין מקווה, און ער זאל אויכעט, ער זאל אויכעט אז די טאטע גייט אהיים זאל ער אים מיטנעמען ער זאל וויסן כסדר ווי דאס קינד איז. עניוועי, כ'האב שוין לאנג געזאגט, מילא א איד דארף גיין אין מקווה, ער האט א מצוה פון עונה, פרייטאג צונאכטס, און שבת בייטאג גייט מען אין מקווה, אבער וואס פאר א שווארץ יאר דארף א בחור גיין אין מקווה שבת אינדערפרי, וואט דע העל איז הי דואינג אין א מקווה? ס'איז אזא חוצפה שאין כמוהו. כיוון די דארפסט דארפסט גיין עסטו סטאפ און ס'האט מער צום סטאפן. איך זאג אָן אלע בלנים אין די גאנצע וועלט, שבת אינדערפרי נישט דא אזא זאך ווי א בחור זאל גיין אין א מקווה. דער איז נאו ריזען פארוואס וואס איז געשען די לכו נרננה האט אים מטמא געווען צי די לכה דודי האט אים מטמא געווען. שעים אָן יו אל, אזא חזר'ישע קאמיוניטי צו פירן, א יעדער האט מורא צו עפענען די מויל, דעם פיפיק האט עס קיינער נישט מורא געהאט צו עפענען, אבער דאס מויל האט יעדער מורא געהאט. דאס איז יעצט געשען די דעם שבועות, איך ווייס נישט וועלכן טאג, מסתם דעם ערשטן טאג ווייל אין ארץ ישראל נישט דא קיין צוויי טעג, א בלן האט מיך אנגעקאלט אז א דרײַצן פֿערצן יעריג בחור'ל איז צוגעגאנגען צו א איד, ער האט זיך געווייקט דארט אין מקווה און דער בחור'ל האט זיך געשעמט אראפצוגיין, פארשטייסט? האט ער אים געזאגט, ר' איד דו חזר געט די העל אוט אוו היער, וואס זוכסטו יעצט אין מקווה, אדער טובל דיך אדער גיי אהיים, זיצן דא איז נישט קיין געפּענעריי, אויסער זאגט ער אז דו ווילסט דא ברענגען טשיז קעיק עסטו קענען צו עסן טשיז קעיק, יענער איז אזוי אנטלאפן, הי הי, זיי גלייבן עס נישט, זיי גלייבן נישט דעם פחד וואס מענטשן האבן ווען א בחור באפאלט זיי, אונז פארן מיר אזוי גוט, דו ווייסט? דו ווייסט אפילו נישט. ברוך השם. איינער האט דא זייער גוט געשריבן, מען זאל אויסלערנען אלע קינדער זאל שרייען חזר ארויס פון וואסער, נואף ארויס פון וואסער, מקווה ווייקער ארויס פון וואסער, טמא'ניק ארויס פון וואסער, קראנקער ארויס פון וואסער, שייגעץ ארויס. מען דארף טון נאך א זאך, מען דארף ברענגען זאלץ, מען דארף ברענגען זאלץ, מען זאל זיי אויסזאלצן, נאך א האלבע שעה מעג מען זיי דאך אויסזאלצן. מאטי, איך האלט אויך אזוי, איך האב עס געזאגט ערב יום טוב. און מ'האט מיך שוין אנגעקאלט אז ס'ארבעט. ס'ארבעט. וואס דארף איך האבן ר' מרדכי פאלאטשעק זאל קומען זאל שרייען יענעם גיי ארויס. יעדער זיסער בחור וואס איז אלט דרײַצן יאר און העכער האט אין זיך די מידת הבושה ווייל זיין מאמע איז געגאנגען אין מקווה און זיין טאטע איז געווען אפגעהיטן און מ'האט געטון בקדושה אלעס ווי עס דארף צו זיין מאר אר לעס. ממילא האט ער אין זיך אזא יראת שמים, בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. וואס דארף איך ר' מרדכי פאלאטשעק זאל קומען שרייען חזר ארויס, איך דארף דאס נישט, דער בחור זאל זאגן ר' איד, וואס טוט איר דא? כ'וועל דיר זאגן נאך א זאך, ס'איז דא משה שמואל זשופניק האט אמאל געזאגט פאר ר' משה עפשטיין, ער האט יעדן באטראכט אין מקווה און ער איז אראפגעגאנגען פונקטליך ווי ווייט ס'הענגט אים דער גיד, וויפיל די באלס הענגען, וויפיל דער גיד הענגט, און משה שמואל האט זיך זייער גע'עקלט, איז צוגעגאנגען זאגט ער אזוי, זאג מיר ר' משה, זאגט ער פאר משה. זאג, משה עפשטיין, דורכשניטליך איז דאך יעדער געווען געמל'עט? האסט געטראפן איינער וואס איז נישט געמל'עט? זאגט ער, סאו וואט די העל אר יו דואינג? געט די העל אוט! האט ער אים געשריגן, אז יעדער איז געמל'עט איז דאך יעדער געמל'עט, וואס טשעקסטו יעדן? בעסער געזאגט, ווען ער זאגט אויף איינעם ער איז נישט געמל'עט וואלט מען אים געגאנגען איבערמל'ען. איז דאך אזוי גערעכט געווען משה שמואל, נאר וואס, ס'האט גענומען א מענטש וואס ער האט געהאט קארידזש און ער האט עס געזאגט, און אונז האבן מורא, יעדער האט זיך באקאקט און באמאכט. ער האט נאך געווארפן צעטל. איך לאך אזוי ס'איז יעצט שבועות שבועות איז מיין טאטע נעבעך אראפגעפאלן. טאטע איז אראפגעפאלן שבועות מיט זיבן אכט יאר צוריק און פון דעמאלטס האט ער קיינמאל נישט געהעריג שוין ריקופערעיטעד. ס'איז אריין אין שפיטאל, ער האט שוין געהאט זיינע פראבלעמען, ס'זעט אויס אזוי ביי יעדן אלטן איד, איך בין דארט געווען די גאנצע צייט. איינמאל איז ער שיער ארויפגעפאלן אינמיטן די נאכט אויף מיר און ער האט מיך שיער צוקוועטשט אויף די וואנט. ווייל ער איז געווען שווער, געווען א העווי מען, קיין עין הרע. שוין וואס קען מען טון? איז וויל איך דיר נאר זאגן, איז געגאנגען דער שטערן, דער שייגעץ שטערן, ער האט געפרינט צעטלעך אז מען זאל מיך אראפ נעמען פון די מעפ, און איך בין טמא טמא טמא יקרא, און די אלע שיינע זאכן, ער איז געגאנגען פאר מיין טאטנ'ס הויז יעדע נאכט און געווארפן הונדערט טויזנט שטיק, ס'איז געפלויגן אין אלע גאסן, וואס ער האט אבער נישט געכאפט אז ווען מיין טאטע איז ארויס פון זיין הויז גייען דאווענען, האט אים קיינער נישט געקענט אפשטעלן, טויזענט פאשקווילן מעגן ליגן אויף דער ערד, ער וועט זיך נישט אפשטעלן, דו האסט געקענט מיין טאטן, טאטע איז געווען א גאר א געהויבענער איד, איז במילא האט ער געווארפן פאר מיין טאטן צעטלעך, ס'איז א שאד געווען דאס געלט, מיין טאטע ווייסט נאך היינט נישט אז מ'האט געווארפן צעטלעך. ערב יום טוב האב איך מסביר געווען אז יעדער מוז צוהעלפן צו די מלחמה, גייט א בחור'ל אריין אין מקווה און איינער שטייט אויסגעדרייט און קוקט אים אן נאקעטערהייט, דער בחור'ל שעמט זיך, דער בחור איז א איידל קינד, זאל ער געבן זיך א דריי צו דעם איד און זאגן, רבי איד חזר, וואט דע העל אר יו דואינג דער? קיצור, די מענטשן האבן מיך אנגעקאלט דעמאלטס, מאכסט עזות פנימ'ער די בחורים, זאג איך, גאו טו העל, די אלע איך האב שוין געזען ענקער אלע פרומע, עניוועי. ס'איז דא א מעשה אין ספר חסידים אז א טאטע האט אנגעזאגט א קינד זאל זיין זייער אנגעהיטן פון די פרומע, דאס זענען דרערד ליגערס, האט חתונה געהאט און די ווייב האט אים געזאגט מען טאר נישט טרעטן אויף די פלאר ווייל יעדעס מאל מען טרעט אויף די פלאר צוקוועטשט מען ווערים, האט ער געזאגט אוי דאס האט דאך מיין טאטע געמיינט, האט ער געזאגט זיין ווייב ער מוז אוועק פארן יעצט אויף ביזנעס. און שוין, ער האט זיך באהאלטן אונטן אין קעלער און האט געזעהן ווי ס'קומען צו איר וויזיטערס א גאנצע נאכט. פארשטייסט? דאס איז די פרומע. פאר אזעלכע ליגנערס בלאפערס. איך מאך די קינדער עזות פנימ'ער. וואס? דו חזיר וואס דו ביסט. דו לאזט דאס קינד מען זאל אים מאכן משכב זכר. עניוועי, איך האב עס געזאגט. קאלט מיך יעצט אן א איד פון בני ברק, ער איז א בלן. און ער זאגט ער איז געווען נתפעל. ער איז אזוי נתפעל געווען. ס'איז אריינגעגאנגען א בחור אין מקווה. און ער איז פונקט דארט געווען, נישט אלס משגיח, סתם אזוי, און דער בחור נעמט זיך אויף ביי אים שרייען קולות, דו חזיר דו טבול וצא, טובל דיך און געט די העל אוט! ער האט אים אזעלכע גרעפיק לשונות גענוצט, ער איז געווארן נתפעל. יא, ברוך השם. ברוך השם, די גרעפיק לערנען זיי זיך אויס פון מיר, און צו מאכן די מיני אקציעס לערנען זיך אויך אויס פון מיר. איך האלט אז מען דארף דאס טון אין יעדע מקווה. עס דארף נאר האבן איין מענטש זאל וואטשן אויף יעדן, יעדער בחור זעסט איינער דארטן דו חזיר דו וואס טוסט ער האט זיך שוין אפגעטובל'ט איין מאל צוויי מאל דריי מאל שוין גענוג געט די העל אוט און דאס איז די נעקסטע מאוו יעצט ארבעט איך זייער שטארק אויף דעם מען האט געשטעלט ברוך השם צעטלעך אין גאנץ ארץ ישראל ס'איז דא א ארגענעזעישן וואס איך האב געהאלפן גרינדן שלום בניך א סייקיאטריקע ארגענעזעישן. האבן זיי געשטעלט די דריי זאכן וואס איך זאג, אז קיין בחור זאל נישט אויף זיין אליינס, נאר טאמער די טאטע איז אויף מיט אים, און אויכעט ער זאל נישט גיין אין קיין מקווה, און ער זאל אויכעט ער זאל אויכעט אז די טאטע גייט אהיים זאל ער אים מיטנעמען, ער זאל וויסן כסדר ווי דאס קינד איז. עניוועי. כ'האב שוין לאנג געזאגט, מילא א איד דארף גיין אין מקווה, ער האט א מצוה פון עונה, פרייטאג צונאכטס, און שבת בייטאג גייט מען אין מקווה, אבער וואס פאר א שווארץ יאר דארף א בחור גיין אין מקווה שבת אינדערפרי, וואט דע העל איז הי דואינג אין א מקווה? ס'איז אזא חוצפה שאין כמוהו. כיון דדש דש, ניין העס טו סטאפ, און ס'איז מער צום סטאפן. איך זאג אן אלע בלנים אין די גאנצע וועלט, שבת אינדערפרי נישט דא אזא זאך ווי א בחור זאל גיין אין א מקווה. דער איז נאו ריזען פארוואס. וואס איז געשען? די לכו נרננה האט אים מטמא געווען? צו די לכה דודי האט אים מטמא געווען? שעים אן יו אל אזא חזר'ישע קאמיוניטי צו פירן. א יעדער האט מורא צו עפענען די מויל. דעם פיפיק האט עטס קיינער נישט מורא געהאט צו עפענען. אבער דאס מויל האט יעדער מורא געהאט.
אינטערעסאנטע זאך נחום, דעס אז דו מאכסט עזות פנימ'ער האבן זיי פראבלעמען מיט דעס אבער אז מען מאלעסט קינדער רעכטס און לינקס מיט דעם האבן זיי נישט קיין שום פראבלעם דעס אז מען מאכט עזות פנימ'ער דאס דארט דארט ליגט די דארט ליגט די פראבלעם פארשטעקט דעס אז מען מאלעסט קינדער אין די מקווה'ס און אין די חדרים מיט דעם האבן זיי בכלל נישט קיין פראבלעם ליגנערס. כ'עגרי נישט מיט דיר מיט די פארט די בחור זאל נישט גיין אין מקווה. די גמרא זאגט לאו עכברא גנב אלא חורא גנב, די מייז איז נישט דער גנב, די לאך פון ווי די מייז קומט איז דער גנב, נעם ארויס די מאלעסטערס פון די מקווה, מאך די מקווה הייליג פלאץ טאקע אזוי ווי ס'איז אייביג געווען און פארטיג, פארוואס זאל דער בחור נישט גיין אין מקווה, דער בחור זאל יא גיין אין מקווה, די מאלעסטער זאל נישט גיין אין מקווה, מ'טאר נישט טוויסטן דא, מ'טאר נישט מאכן די וויקטים אז ער איז די פראבלעם, דער מאלעסטער טאר נישט גיין אין מקווה, דער בחור מעג גיין אין מקווה, די מקווה איז א הייליגע פלאץ, דארף מען נישט לעבן אין טעראר. וועגן אפאר מאלעסטערס, מען דארף נישט, זאל מען ארויס נעמען די מאלעסטערס חוץ למחנה און מען זאל לעבן שלום, וואס מען זאל, א טאטע דארף נאכלויפן א גאנצן טאג דאס קינד ביקאוס ס'איז דא עפעס א חזיר א מאלעסטער וואס זאל מאלעסטן קינדער, זאל מען אומברענגן דעם מאלעסטער, די קינד זאל קענען גיין נייס און פרי. אזוי ווי אין ברוקלין מען לייגט ארויף געיטס אויף די ווינדאוס מען לייגט אונז אין דזשעיל אנשטאטס לייגן די גנבים אין דזשעיל לייגט מען אונז ארויף גראטעס אויף די ווינדאו מען האט מורא פון גנבים לייג די גנבים אין דזשעיל נישט די מענטשן אין דזשעיל די זעלבע זאך דא אויכעט לייג נישט די קינד אין תפיסה אז די טאטעס דארפן א גאנצן טאג נאכלויפן ווען ס'דא אפאר חזירים אפאר מאלעסטערס נעם די מאלעסטערס און ברענג זיך אונטער. האב איך געהערט פון א קראנטע מקור פון איינעם כ'האב גערעדט פאריגע וואך זאגט ער מיר אז אין סאטמאר אין מקווה איז דא איינער א פעימעס חזיר עס דרייט זיך דארט עלטערע מענטש. ווייסט זיכער וועם איך רעד פון, אן קיין נעמען. און נישט דא אזא זאך אז ער קען גיין אין מקווה פאר ער קאלט נישט דעם פעלדמאן דעם שמש און ער זאגט אים אז ער גייט. ער מוז האבן סופערוויזשן און ער קען נישט גיין אן דעם אין מקווה. קודם כל פון אנפאנג ווען זיי האבן אים נישט געלאזט גיין אין מקווה, נו מעג ער נאר גיין אז ער קאלט אריין דעם שמש זאגן אז ער גייט אין מקווה. סאו כ'האב הנאה עפעס א מאוומענט איז דא, עפעס טוען זיי. ווי גאטע גיוו קרעדיט ווער קרעדיט איז דו.
דו האסט דיך יעצט אויפגעוועקט? איך ארבעט שוין אויף דעם יארן. דו ווייסט אז אין קרית יואל איז דא פון צוועלף ביז איינס און יעדן פרייטאג איז דא פֿערציק מאלעסטערס חזירים וואס מען האט אויף זיי ווידיאוס אז זיי האבן געטאטשט קינדער אין די מקווה און טאמער גייען זיי אן השגחה קומען די פאליס או יעס און מען זעצט זיי איין. אונז ארבעט מיר אויף אלע פראנטן, דו ווייסט אפילו נישט, דו ווייסט נישט וואסערע עבודה קשה מען ארבעט, נאר ברוך השם מען האלט ווי מען האלט.
דאס איז פיין און וואויל, סא ברוך השם פאר דעם, ס'דא עפעס פאזעטיוו יו קנאו וואס געשענט אין די קאמיוניטי, סא יו גאטע גיוו קרעדיט ווער קרעדיט איז דו. יא, ס'א גוטע זאך, כ'האב הנאה, כ'האב נישט געוואוסט אז אין מאנרא אויכעט, כ'האב געוואוסט אז אין וויליאמסבורג אין ראדני איז אזוי, מיט דעם פעלדמאן דער שמש. און נאך א זאך, דו זאגסט אז מ'זאל נישט וועגן דעם צושטערן די קאמיוניטי, מ'זאל די חזירים איינזעצן. ליידער האט אונז דער אייבישטער באשאפן אלע אייניג, מיט אנדערע ווערטער אזוי ווען ער באשאפט א מענטש, א פעדאפייל מיט א לאנגע נאז אזוי ווי אן עלעפאנט, ער האט א פופיק ווי אן עלעפאנט אבער נישט קיין לאנגע נאז, אדער ער באשאפט אים מיט די גרויסע אייזל אויערן, קען מען גראד איידענטיפייען, ליידער ווייסט מען נישט ווער ס'איז א פעדאפייל, און ליידער איז דאך דא אזאלכע טייערע אידן וואס איך וואלט מיך געווינטשן. איך זאל זיין אזוי ערליך ווי זיי, און עס זענען אזאלכע חזירים, זיי האבן אזויפיל קינדער געהארגעט אז דו האסט נישט קיין השגה. איז במילא ס'איז שווער צו זאגן אז אונז זאל מיר ארויסווארפן דעם בחור. און נאכדעם וויל איך דיר זאגן נאך א זאך, איך האב נאך א פראבלעם מיט א מקווה, לאמיר זאגן ס'איז נישטא קיין פעדאפיילס,

אבער מען גייט ווי די חזירים און וועסט באמערקן ווען איינער קומט אראפ די נידריגסטע סטעפ פון די מקווה, וואס טוט ער די ערשטע זאך? ניין אוט אוו טען פיפל, קודם דרייט ער זיך אויס קוקן צו ס'איז דא עפעס נאך אן ערבה וואס מען קען ענדזשויען, סאו ס'איז גרויסע צרות. דו אגריסט מיט מיר מיט דעם פאקט וואס איך זאג אז מען דארף נישט איינשפארן מענטשן וועגן אפאר פון די חברה. ס'נישט, ווייסט, איך מיין, ס'איז, איט דאזענט, איט דיפיעטס די פורפעס. כ'וויל דיר מסביר זיין נאך א זאך וואס דו דארפסט זייער קלאר פארשטיין. דו זאגסט אז מען זאל נישט אפשפארן וועגן דעם. דאס איז נאך א זאך, א בחור איז יונג און ער האט א חבר א בחור און זיי גייען אינאיינעם און מען גיבט א קוק אפילו מען טאטשט נישט, די תאווה פון קוקן איז א תאווה פאר זיך, אז מען קוקט איז ארגער ווי די מעשה אליינס אויך, שטייט אין די ספרים. פארוואס זאל ער זיך אריינשטעלן א סכנה? וואס גיבט אים די מקווה מער ווי א שאוער וואס עזרא הסופר האט מתקן געווען? דאס וויל איך וויסן. ווען דו זאגסט מיר א גוטע סברה הער איך דיך אויס. ס'איז כדאי די גאנצע זאך ווייל מ'האט דארט ארויסבאקומען מיט א גרויסע זאך. דו האסט נישט ארויסבאקומען גארנישט פון דעם. אונז טוהן מיר נישט קנס'ענען דעם בחור ער זאל נישט גיין וועגן די פעדעפיילס, אונז קנס'ען מיר וועגן אים אליין אויך, דו פארשטייסט? ס'איז דא אסאך צו שמועסן, לערן דורך קודם אין שומר אמונים, ר'האט א ספר טהרת הקודש, ר'האט דארט זיבן בלאט וועגן גיין אין מקווה, אלע הלכות וויאזוי א מענטש דארף גיין אין מקווה.

נתן יוסף מייזעלס האט דער אייבישטער געגעבן א בארד פון א האלבן אינטש, געווען א ראש ישיבה פון זעקס זיבן הונדערט בחורים, און פאר ברוך מרדכי לעבאוויטש האט דער אייבישטער געגעבן א בארד ביז צום פופיק, פארשטייסט וויאזוי אלעס גייט? פארוואס האט ער עס געמאכט? כדי זאלסט קיינמאל נישט טראסטן קיינעם, נישט גלייבן קיינעם גארנישט, דעטס איט. איז במילא איז אזוי, דו זאגסט אז איך אגרי אז יעדער איז איינגעשפארט, איך אגרי אז מען וואוינט אין ניו יארק און מ'איז טאקע איינגעשפארט יעדער איינער, איך אגרי אז אסאך מענטשן זענען געהארגעט געווארן פון פייערס ווייל זיי האבן נישט געקענט ארויסשפרינגען גענוג שנעל, איי אגרי טו אלל דעט, באט דו קענסט אבער נישט אינדזשעפערדייזן די סעיפטי פון בחור'לעך און זאגן גיי צום מקווה. איך קען דיר זאגן עדות, איך זאג דיר נישט קיין ליגן ווייל איך האב נישט קיין ריזן, איך ווייס אפילו נישט ווער דו ביסט און מיט וועם איך רעד. כ'פלעג דאווענען אין קליימער ביז מ'האט מיך ברוך השם ארויסגעווארפן, פארשטייסט? נישט נישט זיי האבן מיך ארויסגעווארפן, שטערן מיינט ער האט מיך ארויסגעווארפן, דער אייבערשטער האט מיך אוועקגעשיקט פון דארטן, ווייל אז דער דער רב האט געקענט טאטשן אן אשת איש, און דער שמש האט געטאטשט אלע בחורים האט מען מיך ארויסגעווארפן, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג. איז וויל איך דאס זאגן, איך קען דיר זאגן עדות, ס'איז צו מיר געקומען יעדן טאג ווען כ'האב דארט געדאווענט, נישט יעדן צווייטן, נישט יעדן פיפטן טאג, יעדן טאג, ר' נחום איך ווייס נישט וואס צו טון, דער רבי אין חדר זאגט אז מען מוז גיין יעדן טאג אין מקווה, איך גיי אין מקווה, שטופט מען אין מיר אריין שטעקענעס, דאס יונגעל האט נעבעך נישט געוואוסט אז דאס איז א פיפיק. ס'געווען אזוי אויסגעטוהן, נעבעך די זיסע בחורים די דידנט נאו עניטינג, דעמאלטס בין איך געגאנגען פייטן, און זיי האבן געזעהן אז איך פייט האבן זיי געוויסט אז איך וועל געווינען ווייל זיי האבן מיך געקענט, איך בין אן אקשן, איך זאג דיר נאכאמאל איך האב אנגעזאגט צוואה כ'וועל זיין אין קבר עסטו הערן מיין מייק, איך האב אנגעזאגט מ'זאל מיר אריינלייגן א קארדלעס מייק איך גיי פון דארט פון קבר וואס איך וועל דארט טוהן כ'וועל דארט מאכן נאריש כ'וועל מיך דרייען די ווערים זאלן מיך קראצן און בייסן כ'וועל פייערן היט אפ די קינדערלעך. איך בין אן עקשן, זיי ווייסן דאס, זיי האבן מיך געקענט נישט פון היינט, ממילא האבן זיי געהאלטן א מלחמה מיט מיר, האב איך געזאגט איך גיי מיט זיי מלחמה, איך האב נישט קיין פראבלעם, איז ממילא וויאזוי דאס איז קוקן, די גלאז איז האלב פיל האלב עמפטי, אונז שפארן מיר זיך אליין א נישא, אונז מוז מיר דאס טון, אונז לעבן מיר מיט אזאלכע באנומענע חזירים, יעצט גייט ווערן אביסל בעסער, כ'ווייס נישט צו דו וואטשסט מיינע אלע הודעות וואס איך געב ארויס, איך שלאג מיך שוין יארן אז מ'זאל מאכן קעסטרעישן אזוי ווי אין ארץ ישראל, שנייד אים אפ די באלס, האט ער נישט קיין תאווה. שוין בקיצור, מעדיקל קעסטרעישן איז נישט אפשניידן נאר מיט מעדעצינען, יעצט איז שוין דא זיבן סטעיטס אין אמעריקע וואס זאגן אז ס'איז ליגעל, נישט נאר דאס מ'פרעגט דיך אפילו נישט, אין ארץ ישראל זאגט מען אזוי, ווילסט גיין צוואנציק יאר זיצן אדער מאך קעסטרעישן, זיי פרעגן נישט, געבן עס גראד א שנייד אפ. און געט די העל אוט, און דעטס וואטס העפענינג. דיסט נאך זעהן ס'עט נאך זיין אמאל א קאמיוניטי, ס'עט זיין אזוי קלין מיט אפילו נישט מיט מורא אומצוגיין לעבן א קינד. מיר זאגן גרויסע מגידי שיעורים אונז גיימיר נישט לעבן צוויי בחורים ווייל טאמער זעהט מען עס אויף די ווידיאו און ער זאגט אז ר'האט מיך אנגעכאפט בין איך אין תחת און דר'ערד.
פארשטיי וואס דו זאגסט, ס'מאכט סענס, באט איך בין פון די מין מענטשן וואס מ'קען נישט מאכן א גאנצע קאמיוניטי סאפערינג ביקאוז אוו פיו פיפל, דאס איז מיין פייוו סענטס אין די גאנצע זאך, איך פארשטיי וואס דו זאגסט, וואס דו זאגסט איז זייער זייער אמת'דיג.
עגעין דו זאגסט סאפער, מ'האט דיר איינגערעדט בולשיט אז מ'מוז גיין אין מקווה, מ'מוז נישט! מ'מוז נישט! איך האב געקענט א גרויסן אלטן ראש ישיבה זאגט ער איך גיי קיינמאל ניט אין מקווה, פרעג איך פארוואס זאגט ער וועגן תקנת עזרא ווייל אזוי קען איך דאך מיך אויסרייבן איך קען מיך שפילן איך קען טון כל דבר אסור און נאכדעם וויל איך לויפן אין מקווה נאנאנאנאנא מ'האט דיר נאר איינגערעדט שטותים מ'מוז גיין אין מקווה יעדן טאג ס'איז שטותים מיט הבלים. אז דו האסט נישט געזען קיין קערי דארפסטו זיכער נישט קיין מקווה. דער הייליגער בעלזער רב ר' אהרן דער קדוש אהרן האט געזאגט א בחור טאר נישט גיין יעדן טאג אין מקווה. דער גערער רבי האט מיר געזאגט, מען האט מיך אמאל גערופן צום גערער רבי מען זאל בויען א מקווה דארט ווי זיי האבן געבויט דעם גרויסן תחנה מרכזית אין ירושלים די שול האט מען מיך גערופן וועגן א מקווה. און גערער רבי האט געהערט ווי מען זאגט א מקווה האט גערער רבי געזאגט, איך זאג, איך וויל א, איך וויל נישט האבן א מקווה, איך וויל נישט א מיין א, האט מען אים געפרעגט די אינגעלייט גייען נישט אין מקווה? זאגט ער יא זיי גייען אין בעלז, זאגט ער וואס ארט מיך אויב די בעלזער מקווה וואשט מיינע אינגעלייטס האנטוכער, ער האט נישט געוואלט וועגן קדושה, ער האט געוואוסט דארטן גייט דאס ארגסטע וואס איז דא, און נאכדעם דו ווייסט נישט ווי כשר די מקווה איז, יעדער רופט און זאגט, אה, ס'איז נאר פאר מענער, האב איך מייקל געווען דא, מייקל און שטעלט אמאל ארויס א צעטל, ס'איז נישט פאר טבילת כלים, ס'איז גארנישט מער ווי א פיינער שאוער פארן דאווענען, וואס על פי הלכה איז נישט אויס, איז נישט אויסגעהאלטן אויך נישט, מ'טאר נישט נעמען א מרחץ פארן דאווענען, סאו בקיצור. א שאוער מעגסטו נעמען, תקנת עזרא, ביי דיר אינדערהיים, קיינער זעט דיך נישט, דעקסט דיך צו און א גוטן טאג. ס'איז דא א יונגערמאן וואס איז געווען זייער פארכאפט אין משכב זכר, איך פלעג זאגן אלץ אויפן האטליין, איך זאג עס נאך היינט אויכעט, אז די בעסטע רפואה איז זאלסט נישט זען קיין נאקעטן בחור, גיי נישט אין קיין מקווה. זאגט מיר יענער יונגערמאן האט אויסגעגעבן הונדערט טויזנט דאלער טערעפי משך די יארן, ס'האט אים גארנישט געהאלפן, ער האט געזען א בחור האט ער געוואלט צוגיין צו אים. זאגט ער, ער האט געהערט פון מיר, גיי נישט אין קיין מקווה וועסט זיין געזונט. זאגט ער מיר, ס'איז שוין, איך געדענק דעמאלטס האט ער מיר געזאגט, שוין פיר פינף יאר וואס ער האט נישט געזען קיין בחור נאקעט, און ער האט נישט קיין שום מין תאווה היינט צו די אלע זאכן. סאו לערן דיך אויס, סאבקאנשעסלי האט עס א השפעה. זיי דערציילן א מעשה אז קלויזנבורגער רב נאכן לאגער, מען האט געזוכט א מקווה פאר אידישע טעכטער, האט מען געטראפן עפעס א ברונעם, קלויזנבורגער רב האט געזאגט ברענגטס ארויף וואסער איך וויל זעהן צו ס'איז גוט וואסער צו ס'איז זויבער, ער האט עס געטעסט, ער האט עס געטרונקען, זאגט ער דאס איז דאך א סעספול. ער זאל זיך גיין טובל'ען אין דעם סעספול. איך וועל דיר ווייזן וואס סאקמער קאקמער איז. איך ווייס אז אין מאנרא האבן זיי פון עפעס כ'מיין צוועלף ביז איינס, צי עלף ביז צוועלף קענען קומען די אלע חזירים, דארט קענען נישט זיין דעמאלטס קיין קינדער און ס'איז דא השגחה. און מ'האט שוין אנגעזאגט אז מ'קומט יעצט נישט אין די צייט וועט עטס וויסן קומען די פאליס ווייל ס'איז אלעס אויף ווידיאו. דא הער איך אז פעלדמאן ער געט אכטונג אז דער חזיר זאל קענען גיין אין מקווה. הער וואס דא טוט זיך. ש. דער מוהל דער אליהו מלאך הברית עה טייטלבוים, חזקאל טייטלבוים, האט געוואוינט מיט זיין שוועגערן, געט מען אכטונג ער זאל בלייבן דיין, מען האט אים אוועק גענומען דאס מוהלשאפט, אבער דיין קען ער בלייבן, דאס איז די תוצאה, און נחום ראזענבערג, איך ווייס נאך נישט פארוואס, יעדער רב זאגט זיך אן אנדערן טעם פארוואס מען האט מיך געלייגט אין חרם, זיי ווייסן אליין נישט פארוואס. און נחום ראזענבערג דארף זיך דרייען אין די גאס און ער קען נישט האבן קיין מנין ווי צו דאווענען, און פארטיג. איך האב ענק שוין געזאגט, די שול ביי אונז איז געווארן א רעפארם שול, עס איז שוין געווען א געמיקסטע מסיבה דארטן פון געי, פון מארי נידעלמאן'ס חברה, זיין זון, א שמוציאן, האט ארויסגעגעבן בוקס, מען זאל רייכערן מאריוואנע, ער האט אנגעזייט מיט צוויי פרויען מיט יעדן א קינד און ער האט עס איבערגעלאזט. און ער וואוינט אין ארץ ישראל, ס'גוט רבותי אז ס'גוט, וועגן דעם וועט עטץ פארשטיין, חסדי השם כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו האט דער אייבערשטער גענומען די אלע סאטמערע קאקמערע אזיאטישע מארמארישע אידן האט זיי געשיקט אין אויבן אריין, אפילו נישט אין קבר ישראל, ווייל אזוי האט עטץ ענק אויפגעפירט אינדערהיים אויכעט, אונז האמיר געליינט אלע זאכן, אונז ווייסן מיר וואס עטץ האטס געטון. סאו בקיצור, דער אייבישטער איז טוב ומיטיב לכל, נאר עטץ גייטס גיין אלע אין דער ערד, ווייל עטץ האטס ענק אויפגעפירט אויפן אלטן אזיאטיש מארמאראשן וועג, און איך געב ענק א ווארענונג, עס גייט די זעלבע געשען אין אמעריקע, עס וועט נישט בלייבן א זכר פון די אלע האראוואניע פון רשעות. שטערן מיט דעם משוגענעם מיט יענעם משוגענעם, ווער זענט עטץ אז עטץ זאלטס נעמען עקשן? עניוועי, פארטס ווייטער, עטס וועט פארן גוט גוט אין דער ערד.
נאכדעם כ'וויל עפעס זאגן א עיטי טו לי עוועניו איז די איז איינע פון די גרעסטע פראטעקטערס פון די מאלעסטערס עס ארבעטן דארט קודם אנגעהויבן ביי שלום ישראל מייזליש ער איז געווען א מלמד אין כיתה ז' אין טרופ עוועניו און ער האט אופענלי מאלעסטעד קינדער סאו איך האב געזעהן איך האב געלערנט ביי אים יעדן טאג א נארמאלע זאך ארויפגערופן א יונגעל זיך ארומגעשפילט מיט אים א נארמאלע זאך און וואו ארבעט ער היינט? אין עיטי טו לי עוועניו. און נו, ווער נאך ארבעט דארט? פראמאוויטש, דער גרויסער מאלעסטער פון די מונקאטשער מקווה אויף הופער סטריט. פארשטייסט? און ווער פראטעקט זיי? עיטי טו לי עוועניו. דארט איז די חורבן. דאס דארף מען סטאפן. פראטעקטן די מאלעסטערס. דעי נעווער פעיד די פרייז פאר איט, און דעי געטינג עוועי וויט מורדער. שלום ישראל מייזליש און דער פראמאוויטש, כ'פארגעס נאך זייערס די ערשטע נאמען. איך האב שוין דאס מסביר געווען הונדערטער מאל אויף מיין האטליין, איך וועל דיר זאגן נאך מער, אהרן'ס איידעם מייזעלס האט בועל געווען אן אשת איש. כ'ווייס נישט צו ס'איז שוין געקומען למעשה צו נישט, האט זי גערופן אויף קווינס, צוגעשטעלט א א קאר סערוויס, און זי האט געזען ווי ער ליגט אויפן בעט אין א האטעל נאקעטערהייט, זי איז ארויסגעלאפן, האט זי דער דרייווער געזאגט איך קען דיך נישט נעמען ווייל איך דארף מייזעלס דרייוון, און דעמאלטס האט ער געדארפט זאגן א דרשה זונטאג וועגן די ד' מינים, האט ער געקומען וויינען צו די פרוי זי זאל עס נישט מפרסם זיין, אבער זי האט זיך נישט געקענט צוריקהאלטן, האט עס מפרסם געווען, ס'וועט ארויסקומען ווען ער וועט ווערן רעבע. און מענדעלע חזיר געווען די זעלבע נואף וויבאלד דו האסט צוטון מיט רעבישע קינדער וואס האבן עס געטון. אהרן וועט נישט זאגן פאר זיין זון דו שייגעץ, ר' מאטל האט אויך נישט געזאגט זיינע קינדער שקצים, ער האט געוואוסט אז סרול איז א מנוול. סרול האט מיך נישט אריינגעלאזט ווייל ער האט מורא געהאט איך וועל אויסזאגן זיין טאטן אז ער האט געטאטשט א פרוי בהוד יפיה. ס'איז שוין לאנג געווען ביי זיין טאטן ווייל דער וואס איז געקומען צו מיר איך זאל אים געבן טערעפי, זאל אים העלפן נישט איך, זאל אים שיקן. האט מען געזאגט, ער האט שוין דערציילט פארן רעבן, נאר דער רעבע איז געווען אזא דורכגעפוילטער שייגעץ, אז אויף זיינע קינדער האט ער נישט געהערט גארנישט. זיינע קינדער איז געווען גרעסער פון גאט, אזוי ווי איר נישט הערן איין דברי מינות און כפירה אויפן באשעפער, אזוי האט ער נישט געטארט אויף זיינע קינדער רעדן. איין שטיק שיט, דער גאנצער בעל שם מיט זיין דרך איז היינט געווארן איין שטיק שיט האוס, דעטס אלל, נישט ווערד גארנישט, יעדער מוז בעקן זיינע קינדער. דער קארלינער רבי, איך בין אים געווען זאגן צען יאר צוריק, א פרוי האט מיך געזאגט אז מען קען פארן אויף ארץ ישראל גריגן א וויזע אויפן פלאץ, מ' מוז אבער ליגן מיט יענקי בלייך א גאנצע נאכט אין בעט. איך בין אריין, כ'האב עס אים פארציילט, האט ער זיך אויסגעלאכט. היינט אז יענקי בלייך האט אים צוגענומען די גאנצע פלאץ אין אוקריינע, איז ער געגאנגען האט צוריק געפייט מיט אים און די רבנים האבן ארויס געווארפן יענקי בלייך זיצט ער אין מאנסי די זעלבע שיט אלל אווער און וועגן דעם די גרופעס איז אן אומגליק יעדער דארף זיין א ערליכער איד פאר זיך און דעם גאנצן דרך וואס מען האט אונז איינגערעדט ס'מוז זיין מיט מענטשן אינאיינעם און ס'מוז זיין א רעבע. דאס איז אזא שקר, נאך ארגער ווי די עבודה זרה, יאשקע פאנדרעק איז מער אמת ווי דאס, ווייל יאשקע פאנדרעק האט אויכעט זיינע זאכן וואס ער מעג און וואס ער טאר נישט, די רעבעס האבן נישט קיין שום מין גדר, זלמן לייב טייטלבוים זיצט אויפן רבינס סיט, די מחילה האבן זיך אים נאך נישט אפגעברענט, ער האט דאך געהאט בויפרענדס, כ'האב עס געזאגט אויפן האטליין אז ער האט געהאט דעם ווערצבערגער, ער האט אים ארויסגעשיקט. געקומען איינער וואס האט געלערנט דעמאלטס אין סיגוטער כולל האט מיך אנגעקאלט זאלסט וויסן יא ער האט יעדן געטאטשט עפענטליך און היינט איז ער רעבע וואס קענסט נישט טון גארנישט סאטמאר רב ז"ל וואלט געגאנגען מיטן פיטום אראפ. ס'איז דאך דא נאך איינער אברהם בער פרידמאן ז"ל איך האב אים ארויסבאגלייט ערב פסח פאר פיר יאר צוריק פון קלויזנבורג ער האט געטאטשט א קינד אין טוילעט א'געווען א מלמד נאכאמאל האט ער געוואלט ווערן א דרייווער האב איך אים געזאגט דו האסט אונטערגעשריבן אז דו האסט קיינמאל נישט מאלעסטעט א קינד איך וועל ברענגען עדות אז דו האסט יא מאלעסטעט האט מען אים אריינגענומען ער זאל זיין אין אפיס, הער אויס אפשר איז דאס בעסער ווייל צו כאפן א פרוי איז דאך נישט עק וועלט, ס'איז דאך נארמאל, צו כאפן א יונגל איז א פראבלעם, דו זאגסט מיר וואס דא גייט פאר, די חברה האבן א הווא מין אז משיח גייט קומען, דער אייבערשטער גייט קומען ווארפן די גרויסע באמבעס, יעדע לאנד האט היינט אזאלכע באמבעס אומצוברענגען די וועלט, כ'האב געליינט א באשרייבונג אויף ווארלד וואר טו, די וואס זענען געגאנגען עס וויזיטן פֿינף יאר שפעטער איז אפילו קיין אש נישט געווען. דארט אין אקאשיקעש דזשעפען, דער אייבערשטער גייט קודם ווייפען אוט עוועריבאדי, נאכדעם והיה הנשאר בציון קדוש יאמר לו, דער אייבערשטער וועט מאכן גאטפין פאר די צדיקים. ר' שופרן רופא האט א זון א חזיר מען האט אים מאלעסטעט ביי אים אין די ישיבה האט מען אים מאלעסטעט, איז וואס האט ער געטון איז ער געווארן דער עירוב לויפער, ער גייט נאכשרייען נאך פרויען, עטס איז אזא מעסד אפ קאמיוניטי, איך זאג דיר ס'איז. ס'זאל אסאך שנעלער אונטערגיין ווי משיח וועט קומען צו זיי. איך זאג דיר נעקסטער רבי זלמן לייב'ס זוהן יענקי בער, יענקי בער האט איינגעשוואנגערט א מיידל וואס האט געארבעט ביי אים, א מולדת חוץ, בכלל נישט דורך חופה וקידושין, אלעס איז גוט, דו האסט א פראבלעם מיט דעם אלעם?
צו אייך די וואס רעדט צו ר' נחום ראזענבערג און ער ענטפערט אים, פארענטפערט אים, און ער רעדט וועגן פעלדמאן און און מ'דארף אפקאלן די שמש פאר ער קומט אין מקווה, און אויך פארוואס זאלן בחורים סאפערן, זאל מען ארויסנעמען די מאלעסטערס אין די מקווה און בחורים זאלן קענען גיין, קדושה. איך וויל צונעמען פוינט ביי פוינט. קודם כל, איך דערקען וועמענס וואויס דאס איז, דער וואס רעדט צו נחום ראזענבערג. יא איי אדמייער יו, דו האסט אסאך געטון פאר אידן, און דו פלעגסט פארלערנען זייער שיינע שיעורים פון ספרים פון ר' נחמן ברסלבער, איך בין זיכער דאס זענט איר, איך דערקען אייער וואויס, איר זענט זייער ענדזשויעבל מענטש, איר פלעגט פארלערנען שיעורים ערגעץ אין וויליאמסבורג אין א שטיבל פלעגט איר פארלערנען שיעורים פון ר' נחמן ברסלבער, איר האט זייער שיין פארגעלערנט. לאמיר נאך פרעגן א שאלה, פארוואס דארף א בחור בכלל גיין אין מקווה? ער דארף מאכן טבילת עזרא, ער האט געהאט א ווייב, ער האט געמאכט ביאה אין זיין ווייב א נאכט פריער, וואס איז פשט א הייליגע נשמה שלא טעם טעם חטא מאכט מען גיין אין ווי אין א פלאץ ווי מען טוט זיך אויס טאטעלי נאקעדיג, מען איז נישט קדושה'דיג ניין מען איז נישט טהרה'דיג, צדיקים פלעגן גיין אין. טייכן דארט צוברעכן די אייז, אבער מען רעדט דא יונגע בחורים'לעך און יונגלעך אויך, בפרט ערב שבת, מען נעמט קינדער פון דריי פיר יאר אלט, איך ווייס נישט פארוואס דאס טוט מען, פארוואס דאס פעלט אויס, אבער וועלכע קדושה ליגט אין א מקווה? בפרט היינט. ווען מען זאגט בחורים זאלן גיין בקדושה אין מקווה מען זאל ארויסנעמען די מאלעסטערס, וואס ברויך א בחור צו גיין אין מקווה? אין גערער חסידות הייבט מען נישט אן צו גיין אין מקווה פאר מען האט חתונה, נאכאמאל, דו גייסט נישט טרעפן א גערער בית מדרש וואס האט א מקווה בכלל, און אין גער הייבט מען אן צו גיין אין מקווה נישט פאר מען האט חתונה. און וואס איז? ס'איז דא א בחור ס'איז געשטארבן דערפאר? ס'איז דא א בחור ס'איז נישט ארויסגעקומען ערליך דערפאר? פארוואס דער וואס ענטפערט און פארענטפערט פאר ר' נחום רויזנבערג און ער רעדט וועגן פעלדמאן און ער רעדט וועגן די פעדאפיילס זאל מען ארויסנעמען פון די וואסער און נישט די בחורים די בחורים דארפן נישט סאפערן? פארוואס זאל א בחור גיין אין מקווה אז ער זאל באקומען א קישוי אבר ענד יו קילד הים ביקאוס הי סא אדער נעקעד בחורים? וואו איז די קדושה? יעצט איך וויל דערציילן דא א מעשה כ'האב שוין אמאל דערציילט פאר ר' נחום. איך פלעג איך פלעג גיין צו מיין שווער אין סאטמארע בחורים קעמפ אין דערילענד, זאג איך דיר אמת צו נישט? סאטמארע בחורים קעמפ אין דערילענד רב טוב. בקיצור, עס איז געווען איין פרייטאג, עס איז געווען די ערשטע מאל כ'בין געקומען נאך מיין חתונה, דארט זומער, כ'האב געוואלט גיין אין מקווה, וואס האב איך געזען? איך וואק דארט אריין, דעמאלס איז נאר געווען איין גרויסע מקווה, היינט הער איך שוין איז שוין דא אפאר, אבער דעמאלס איז געווען איין גרויסע מקווה. בקיצור, אזויפיל בחורים פיט נישט אריין אויף איינמאל, האט מען געדארפט מאכן א ליין צו קענען אריינגיין אין די וואסער, וויאזוי גייט עס? איך זאג וויאזוי עס ארבעט, יעדע בחור וואקט צו קודם כל צו די שאוער מיט א פעקעלע, א שמעקעדיגע זייף, א שמעקעדיגע דיאודרענט, א פערפיום, יעדע בחור קודם כל האט געהאט מיט זיך א פעקל, יא די הייליגע רבי'ן, יא מען קען זאגן שיטה שמיטה, יעדע בחור האט געהאט א פעקל שמעקעדיגע זייפלעך, שמעקעדיגע דיאודרענטס, שמעקעדיגע שעמפוס. נאכ'ן מ'האט געענדיגט האט מען געמאכט א גרויסע ליין ביי די וואסער. בלי שום גוזמאות, נישט געווען א בחור וואס האט נישט געהאט קיין קישוי אבר. בלי שום גוזמאות. פון דרײַצן יאר און העכער. שטעלט'ס ענק פאר, ס'קוקט אויס אזוי, איין בחור גייט אריינשטופן אין די צווייטע, די צווייטע אין די דריטע, די דריטע אין די פערדע, די פערדע אין די פיפטע. כ'האב געזען דאס בילד, איך בין ארויסגעלאפן און ס'איז געווען די לעצטע מאל וואס איך האב געזען א סאטמארע מקווה. כ'האב דאס ס'איז בעסער נישט צו גיין אין מקווה ווי צו גיין אין אזא פלאץ. זען נעבעך יונגע יונגע בחורים'לעך מיט קישוי אבר אבער איינס נאכן צווייטן, מ'שטייט אויף א ליין, יעדע בחור איז אבר, ער רוקט זיך אריין מיטן קישוי אבר אין דעם צווייטן בחור אחור, בלי שום גוזמאות, א ליין פון קישוי-אבר'ניקעס, און דער קישוי אבר רירט אן אין די אחור פון די בחור וואס איז אין פראנט פון די קישוי אבר. רבותי, אין סאטמאר ווי מען האט געהאט א רבי'ן רבינו יואל, און דו קומסט זאגן פאר נחום ראזענבערג נישט די בחורים דארפן סאפערן נאר מ'זאל ארויסנעמען די מאלעסטערס, יעדע בחור האט א קישוי אבר, דאס איז קדושה וטהרה, נאר וועם זאל מען ארויסנעמען די מאלעסטערס און נישט די קישוי-אבר'ניקעס הא? וויאזוי קען זיין אלע בחורים האבן באקומען א קושיא אייווער? רבותי דאס איז קדושה, דאס איז טהרה, קאם אן, קאם אן, נא נא נא, א בחור האט נישט וואס צו גיין אין א מקווה, און קיינער דארף נישט גיין אין מקווה פאר מ'איז נישט בועל די אייגענע ווייב, און מען דארף גיין פאר טבילת עזרא. פיריעד. א מקווה האט נישט קיין קדושה, נישט קיין טהרה און נישט גארנישט, ס'איז חרא און גארביטש. ניינטי ניין פראצענט וויקטימס זענען געווארן מאלעסטעד אין מקווה, איך זאג עס נאכאמאל, ניינטי ניין פוינט ניינטי ניין פוינט ניינטי ניין פוינט ניינטי ניין, רוב וויקטימס זענען געווארן מאלעסטעד אין די קדושה און טהרה'דיגע מקוואות. קלאוזט די מען מקווה'ס וועסטו האבן ניינטי ניין פערסענט ווייניגער פראבלעמען פון וויקטימס מיט מאלעסטעישן. קלאוז דאון די מעין פראבלעם, מענער מקווה'ס. רבותי איך האב א קשיא. פארוואס איז ר' משה פרידמאן די מנהל פון סאטמאר דארט ביי טרופ עוועניו? פארוואס איז זיין זון לעיטלי געפלויגן פון מלומדות? ער איז געווען דארט א מלמד צו א מגיד שיעור. מיט א גרויסן ברייטן קאפעליטש, א גרויסן ברייטן קאפעליטש. פארוואס איז ער געפלויגן לעיטלי פון דארט, פון טרופ ישיבה? אדרבה, ווען איינער קען עס מברר זיין און פארענטפערן, כ'וואלט זייער געוואלט וויסן, אבער רבי משה פרידמאן, דער גרויסער מנהל משה פרידמאן, זיין זון איז געפלויגן פון מלומדות ביי טרופ עוועניו חדר. אדרבה, ווער עס קען אויסגעפונען, פאר איך זאג וואס איך ווייס וואס איך האב געהערט, אבער. נישט מען זאל זאגן דמיונות מיט חלומות מיט לגיונות, לאז איך קודם מען זאל עס ענטפערן נאכדעם וועל איך ענטפערן פארוואס טאקע ער איז געפלויגן. אבער רבותי משה פרידמאן די מנהל פון סאטמארע חדר טרופ עוועניו אין וויליאמסבורג זיין זון איז געפלויגן לעיטלי פון טרופ חדר אקעי רבותי, סאו וועקט זיך אויף און פליז סמעל די קאפי. זעהט אויס ער איז נישט געווען קלאר אין די שיטה. איך כאפס נישט וואס דא גייט פאר. ווען איינער איז נישט קלאר אין די שיטה און זיי ווילן ס'זאל הייסן די שיטה, דאן וועט עס ווארפט מען ארויס. דער אמת איז א בחור היינט, א יונגערמאן, ווייסט אפילו נישט צו דער רבי האט געהאלטן אז יא צו ניין. ווייל דער רבי האט געזאגט מ'זאל לערנען די יונגלעך, האבן די שקצים מלמדים נישט געוואלט לערנען ווייל. די יונגלעך וואלטן געזאגט דער רבי האט נישט געהייסן און ס'איז געווארן א שיטה אז די רבי האט נישט געוואלט אבער עס קומט דאך יעצט ארויס אז די רבי האט אונטערגעשריבן אויף מהר א אויך די ר' יאסעלע אשכנזי און נאדווארנער רב האבן געזאגט אז די רבי האט געזאגט מען זאל מאכן אן עירוב. סך הכל סך הכל ווער ס'וואלט צוגעזעהן אזא מין שרעקליך נורא'דיגע בילד וואלט געזאגט קלאוז דיס מקווה נאו, די העלט דעפארטמענט וואלט ארויף געלייגט פֿופֿציק ווייעלעישאנס אויף אזא מין מקווה, און איך זאג נאכאמאל איך אלס אינגערמאן כ'האב געמיינט איך ווייס נישט צו איך בין ביי קול נדרי צו איך בין ביי ביי נעילה צייטן צו זעהן אזויפיל יונגע יונגע בחורים'לעך פון דרייצן און העכער מ'שטייט אין א ליין יעדער מיט א קישוי איי ס'האט אויסגעזעהן אזויווי א עירפלעינס וואס ווארטן צו קענען לויפן אויפן ראנוועי קודם זאל די פראנט עראפלעין לויפן נאכדעם די צווייטע איך דארף אייך נישט זאגן וויאזוי א ראנוועי ארבעט שטייען ליינס עראפלאנען און איינס נאכן צווייטן לויפט שנעל אויפן ראנוועי מ'זאל קענען ארויפפארן רבותי בלי שום גוזמאות אזוי איז מען געשטאנען מיט קישוי אבר, נאך א ערעפלעין זאל קענען אראפגיין אין די וואסער און נאך א בחור זאל קענען אראפגיין אין די וואסער, אלע זענען אזוי ווי מען געפלויגן מיט די קישוי אברס אויפן ראנוועי, בלי שום גוזמאות אזוי האט עס אויסגעזעהן, קליינע קישוי אברלעך קליינע עראפלאנען לויפן אויפן ראנוועי, רבותי ס'איז נישט געווען א בחור וואס איז נישט געשטאנען מיט קישוי אבר, אזא בילד צו זעהן אין סאטמארע מקווה. רבותי, נעמטס די אלע מקוואות האבן קאליע געמאכט די נשמות האבן פארברענט די נשמות, די נשמות זענען ארויף עד לב השמים, מען האט פארברענט אזויפיל נשמות, די בעסטע זכות וואס מען קען טון פאר די אלע נשמות, פארמאכטס די מענער מקוואות, א מקום טומאה וזוהמה, ס'האט ליידער פארברענט טויזענטער טויזענטער נשמות ביז היינט, קלאוז די מענער מקוואות. גלייב מיר אז איך ארבעט שוין אויף דעם אפאר יאר, און אזוי ווי מען האט דורך געפירט אז מען מאכט קעסטרעישאן, איך ארבעט מען זאל צושפארן אלע מקוואות, איך האלט אז מען טאר נישט גיין אין קיין מקווה, און עס וועט ס'וועט קומען דערצו, מאטי עטס איז נאך אמאל שעלטן דעם נחום ראזענבערג, כ'האב ענק אלע אין דר'ערד ווי גרויס עטס זענט, יעצט וועגן דעם פארוואס מען האט ארויס געווארפן משה פרידמאן. האט מען מיר דעמאלטס געזאגט אז דאס האט צו טון מיט דעם פארשאלטענעם נחום ראזענבערג וואס האט געהייסן מ'זאל אריינלייגן איבעראל קעמערעס און די גאווערמענט האט עס אקעי'ד ממילא וואס ער האט געזאגט האט מען אים געזאגט רבי איד אדער גייסטו ארויס אדער קומט נחום ראזענבערג אריין אין פיקטשער אזוי האט מען מיר דעמאלטס געזאגט צו ס'איז אמת צו נישט איך ווייס נישט טאמער ס'איז אמת האב איך הנאה און אויב ס'איז נישט אמת זאגט מען דאך אזוי ווי אויף די אלע רעבישע מעשות וואלט געקענט זיין אמת. געזעץ. די גרעסטע ווייעלעישן איז אז דער עולם פישט אריין אין די מקווה, איך האב אמאל, ס'איז דא אזא רויטע פארב וואס מען לייגט אריין אין מקווה מען זעהט עס נישט, און אז מען פישט קומט עס צוזאמען מיט די פישעכץ ווערט עס א רויטע שורה, איך האב עס אמאל אריינגעלייגט אין קליימער און אלע אלטע מענטשן האבן אנגעהויבן צו זאגן אוי עס איז געווארן רויט, ניין ניין זאג איך, דו האסט אריינגעפישט. נאר מ'האט חזקי עס נישט געלאזט ווייל מ'האט פארשעמט אלע אלטע מענטשן. ווען דו זאלסט נעמען א טעסט אויפן וואסער עסטו זעהן ס'איז דא פערציג פופציג פערצענט קטנים יורין, דו ווייקסט דיך אין יענעמ'ס יורין. יורין איז זייער דעינדזשערעס. סאו דאס איז די ערשטע זאך פארוואס מ'טאר נישט האבן אזא מקווה. ביסט זייער גערעכט ווייל דער גוי האט נישט קיין אפערטוניטי צו זעהן יונגע חברה. זיי זאגן אלע גוים אז איינער וואס האט א איטש פאר משכב זכור פאר א יונגל איז דא עקסטערע תאווה פאר א מיינער, אזוי זאגן זיי אלע. סאו וויל איך דיר זאגן, דער גוי האט נישט אזא מין פאסיביליטי, ער קען קוקן פארן דאווענען א האלבע שעה זיבעציג פיפיקלעך.

טראלאלאלי לאלאם דידן נצח יא ווי דזשאסט וואן ווי וואן די וואר איטס טיים טו דענס אין די סטריטס דידן נצח וויאזוי ווייס איך אז אונז האבן געוואנען יעצט איי טעל יו א ווערי סימפל וועי האו איי קנאו ווען די נערעטיוו גאוס פראם דעט ר' נחום ראזענבערג מעיד די טשילדרען ענד די יוט מנוולים טו אלל אוו די סאדען אוט אוו נאו וועיר די נערעטיוו טורנד אינטו דעט ר' נחום ראזענבערג איז מעיקינג אווער טשילדרען מחוצפים, יו קנאו דעט ווי העוו וואן די וואר, ווי'וו דזשאסט קאנקערד בערלין, און די מאלעסטערס און די וואס בעקן די מאלעסטערס קענען זיך שטעלן אויפן קאפ און קענען זיך שטעלן אויפן נאז ענד נאטינג איז גאוינג טו העלפ דעם, ווי העוו דזשאסט וואן נאו. פליז איף סאמבאדי דאזענט מיינד עקספלעינינג טו מי וואי וואוד די נערעטיוו טשעינדזש פראם מעיקינג פראם דעט ר' נחום ראזענבערג איז א שייגעץ וועגן ער האט געמאכט קינדער מנוולים פתאום אלל אוו ע סאדען פארוואס האט עס געטוישט אז פארוואס האט זיך עס יעצט געטוישט אז ר' נחום ראזענבערג מאכט די קינדער מחוצפים איי דאנט אנדערסטענד וואט העפענד איזענט מנוולות מאטש ווארס דען חוצפה וואס איז די גרויסע זאך? קודם האסטו געזאגט אז ער איז א מנוול, און ער מאכט קינדער מנוולים, יעצט אלל אוו א סאדען ניין ער איז שוין מער נישט א מנוול, קען זיין, איך ווייס נישט, יא, נישט, מען רעדט שוין נישט וועגן דעם, איין זאך, ער לערנט אויס אונזערע קינדער ווי אזוי צו זיין מחוצפים, כאפסט וואס טוט זיך דא? דעט מיענס דעי קאמפליטלי עבענדאנד די איידיע דעט יו אר א מנוול. וועגן יעדע בר דעת פארשטייט אז עס איז אסאך ערגער צו זיין עקספאוזד צו מנוולות אין א מקווה ווייל סאמבאדי איז יא יא איז סטאק אפ א טשיילד יע יע דען ליסענינג טו יור האטליין האו טו פראטעקט טשילדרען פראם געטינג מאלעסטעד סאו

הי דעפענעטלי העלפט אנטיל נאו, קאוז איט וואז וואן אגענסט די האול קאמיוניטי, ענד ברוך השם איווען די וואנס דעט ווער ווערי סטראנג אגענסט ר' נחום אר סלאולי באט שורלי קאמינג אן אווער וועגאן ברוך השם, יא יא יא יא אה. גראדע איך האלט אז ר' נחום ראזנבערג איז א גרויסע גרויסע שייגעץ, איך מיין דאס ערענסט יעצט, איים נאט דזשאוקינג, נאו דזשאוקס, א חוצפה, טעיקינג טשילדרען, מעיקינג דעם בי. פרום ערליכע אידן דאזענט מעיק סענס, וויי איז הי טעיקינג דעם אוועי פראם חסידות? אמאהל קינדער פלעגט זיין חסידיש, פלעגט זיך ווייקן אין מקווה, פלעגט ווערן גערעיפט, פלעגט ווערן מאלעסטעד, יעצט וויל ער אז כלל ישראל זאל ווערן אידן? געהערט אזא זאך? וואס איז געשען מיט חסידות? וויי איז הי עבענדענינג חסידות? ער מאכט אז די יוגענט זאלן מער נישט זיין חסידים, ער מאכט אז זיי זאלן זיין אידן, אה! טעריבל. איי דאנט קנאו הו דיס דוד איז, דיס גיי, באט הי דאזענט סאונד טו ברייט, איי מין, איי דאנט מין טו מעיק פאן אף הים, באט היז משל דעט הי גיווס איז עקשעלי די ריזען וויי ווי דאנט עקט די וועי הי עקטס, רייט? די משל דעט הי גיווס איז נאט א קוועסטשען, די משל דעט הי איז גיווינג אווער היער איז די ענסער טו היז קוועסטשען, דזשאסט לייק ווי דו נאט. סעי דא נאט פוט אן דא נאט פוט אפ בארס אן יור ווינדאו ביקאוז לעט די גנבים בי אין פריזען אינסטעד אוו מי פוטינג בארס אן מיי ווינדאו רייט ווי דאנט סעי דעט רייט ווי עקשעלי דא פוט בארס אן אר ווינדאו ביקאוז ווי דאנט נאו האו מעני גנבים אר גאנע שאו אפ און ווי דאנט נאו הו אר גנבים און הו אר נאט גנבים רייט די סעים וועי ווי עקט טארדס די מקווה ווי טעל אר טשילדרען יו גייס יו אינעסענט קידס דאנט גאו טו די מקווה ענד געט מעיבי מאלעסטעד, איי שפאר איין אלע מאלעסטערס, ביסט גערעכט, אין א פערפעקט ווארלד, אין א טיארעטיקל ווארלד יו אר האנדרעט פערסענט רייט, אין טיארי אין א בוק ביסטו גערעכט, די פראבלעם איז אין ריעליטי, אין די פרעקטיקל ווארלד, ווי דאונט נאו הו די מאלעסטערס אר, דזשאסט לייק ווי דאונט נאו הו די גנבים אר, ענד איווען ווען ווי וואלד ארעסט אלל די מאלעסטערס הו סעיס טאמאראו דער וואונט בי א ניו מאלעסטער הו סעז דזשאסט לייק די מאלעסט די פירסט מאלעסטער אין די ווארלד ביקעים א מאלעסטער עט א סערטען פוינט הי וואזענט בארן א מאלעסטער הי ביקעים א מאלעסטער עט א סערטען פוינט מעיבי דער וויל דער וויל בי אנאדער מאלעסטער איווען איף יו גאט ריד אוו א טאוזענט מאלעסטערס מעיבי דער איז וואן פערסען יו דידענט געט ריד אוו אר מעיבי יעסטערדעי הי וואזענט א מאלעסטער באט טודעי הי איז די סעים טינג וויט די גנבים ענד די בארס אן די ווינדאו ביז אין קרעטשמע דארף מען אויך א טרינק סאו ביז

דעטס קארעקט אין א טעארעטיקל ווארלד, באט סינס ווי ליוו אין די פראקטיקל ווארלד אראונד וויט מעקסיקענס און שווארצעס און גנבים וכו' וכו' דעט וואד ברעיק אינטו יור האוז פאר א קווארטער, דערפאר ווי פוט אפ בארס קאוז איט דאזענט הארט עניבאדי, אלל איט דאז איז פראטעקט יו, סאו יו העוו ען אפשען אידער טו בי ראבד ביי א שווארצע אר טו ליוו וויט בארס אראונד יור אוטסייד ווינדאוס, נאט אינסייד, איטס אוטסייד אוו יור האוז א ליטעל ביט, און איווען איף איט וואס אינסייד טו פראטעקט. פראם א גנב טו קאם אין ענד מעיבי קידנעפ יור טשיילד, איי טינק איטס ווארט איט, סאו יור קוועסטשען איז עקשעלי נאט א קוועסטשען, יור קוועסטשען שוד בי די ענסער טו יור קוועסטשען. לכאורה אפילו אז מען האלט טבילת עזרא איז עס נאך אלץ אראונד, הגם איט וואס נתבטל לייק די רמב"ם סעיז, באט לאמיר זאגן אז ס'איז סטיל אראונד. ענד ענד איז טאקע איטס א נייס טינג איטס א גוד טינג אבער סך הכל איטס א נייס טינג איטס א גוד טינג רייט דערס נאו וועי דעט איט קען בי דעט איטס דוחה שבת סאו איי דאנט אנדער איי נעווער אנדערסטוד וויי די חסידים גאו איווען אלס טבילת עזרא צו מקווה אויף שבת כ'פארשטיי עס נישט איי פראבעבלי וויל נעווער אנדערסטענד דערס סאו מעני שאלות דאורייתא'ס דעט קאם אפ אין א מקווה אן שבת זיי פשוט לפיתן, ביקאוז אוו וואט? ביקאוז אוו טבילת עזרא דעט וואס נתבטל, דעט וועלכע ווער, איי דאנט נאו הו'ז מתיר סאטש א טינג, איי נאו חסידישע רבי'ס, סארי, איך ווייס, להלכה, תורה, דעטס אלל איים אינטערעסטעד אין, ווער איז דעט בראט דעט ווי שוד גאו טו א מקווה, דעט די שאלה, די ספק אוו חיוב סקילה. שוד שוד בי נדחה ביקאוז אוו טבילת עזרא איך פארשטיי עס נישט איף סאמבאדי קען פליז קלעריפיי דיס סימפל הלכיק קוועסטשען פאר מי איי וואלד ריעלי אפרישיעט איט. רב עובדיה איז עס נישט מתיר אפילו פאר פרויען. כ'האב שוין געזאגט דא א שיעור אפאר וואכן צוריק, ער זאגט אז פרויען זאלן גיין בין השמשות ווייל בין השמשות האבן די חכמים נישט גוזר געווען די אלע גזירות.
מנחם, כ'האב אלעס געהערט אלע וואויס נאוטס, און כ'מיין אויב מען קריכט אריין דא אין א זאך פון הלכה, עזרא הסופר, תקנות עזרא, מקוואות, איך קען נישט די הלכות, כ'בין א פשוט'ער מענטש, און די פשוט שכל זאגט אז מ'דארף נישט צושפארן קיין מקוואות, וועגן מאלעסטערס, מאלעסטערס זאלן גיין אין דזשעיל, ארויס פון די קאמיוניטי, דאס איז מיין שכל, אז ס'דא הלכות איז עקסטערע דיבעיט, הלכות פון עזרא, פון שולחן ערוך, איך ווייס נישט איך קען נישט די הלכות, איך רעד אבער נארמאלע שכל, איך ווייס איך בין אויפגעוואקסן מען גייט אין מקווה, צו מען דארף יא גיין צו מען דארף נישט גיין ווייס איך נישט, אזוי ווי געזאגט ס'איז עקסטערע דיבעיט, באט אזוי ווי די סיסטעם איז איינגעשטעלט אז מען גייט יא אין מקווה, קען מען נישט יעצט זאגן אז קינדער זאלן אויפהערן גיין אין מקווה וועגן מאלעסטערס דרייען זיך דארט, געט די מאלעסטערס אוט אוו דעיר, איטס דזשאסט מיי טו סענס, אזוי פארשטיי איך עס, די פשוטע שכל, יו נאו, רוט אים אוט, טראו אים אין דזשעיל, קיל אים, איי דאנט קעיר. ר' מנחם, די פאקט איז אז מען גייט גיין ווייטער אין מקווה, עס גייט זיך נישט סטאפן, דעי סטיל גאנא גאו, דעטס דעיר מנהג, צו יא גערעכט צו נישט גערעכט, זיי גייען ווייטער גיין אין מקווה, סאו זיי גייען ווייטער גיין אין מקווה, איטס אווער דוטי און אווער אבליגעישאן טו מעיק שור פעדאפיילס און מאלעסטערס דרייען זיך נישט דארט. יעצט איך וויל דיר זאגן, דו זאגסט מען גייט ווייטער, אוודאי גייט מען ווייטער, אבער דער עולם גייט שוין נישט מיט דעם חשק, איך האב נאך גערעדט מיט זייער אסאך טאטעס, זיי לאזן נישט זייערע קינדער גיין, ס'איז שוין נישט דער ברען אז טאמער נישט קען משיח נישט קומען. און נאכדעם די וואס זיי ווילן דווקא זאלן גיין, זאגן אן די קינדער, זאלסט געדענקען ס'איז דא חזירים וואס זיי טאטשן פון אונטן און פון אויבן, בשמים ממעל ועל הארץ מתחת, און זאלסט זייער וואטשן, און אויב דו באגעגנסט אזא מניוול זאלסטו שרייען, אדער זאלסטו אנטלויפן. דעס איז א ביג טשעינדזש, איך מיין איך טוה דאך אין דעם שוין באלד פופצן יאר, די דיפרענס פון וואן טו טען, מען האלט שוין ביי אכט אדער ניין, און דער עולם איז שוין נישט אזוי צוהיצט. א גערער האט מיך אפגעקאלט אז אין גער איז נישט דא קיין מענער מקווה בכלל, נישט דא אזא זאך ווי א בחור זאל גיין אין מקווה, וואס שווארץ יאר, האסט געהאט א ווייב ביינאכט אז ער האט געמאכט תשמיש המיטה מיט איר? און נאכדעם איז דא דער בעלזער רב, רבי אהרל האט נישט געלאזט מען זאל גיין יעדן טאג אין מקווה, ס'קומט יעצט ארויס אזאלכע סודות, ס'קומט יעצט ארויס אז סאטמאר רב האט געזאגט פאר רבי אנטשל קרויז ער זאל גיין מאכן אן עירוב, כאטשיג זיי זאלן לייקענען עס, אבער ס'איז שוין דא צוויי בריוון, איינס פון רבי יאסל אשכנזי און איינס פון רבי אשר אנטשל קרויז, סאו לאמיך דיר עפעס זאגן. יור נאט גאנא טשעינדזש אין וואן דעי, באט ס'איז דא א ביג ביג דרייוו אגעינסט איט. א גוטן און א פרייליכן שבת און אלעס גוטס.